א גוטן ערב שבת קודש פרשת נצבים וילך אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלקיכם דא איז ראש השנה, מען זאגט אז דער פארשפיל הייסט פארשפיל וועגן דעם ווייל וויאזוי מען פירט זיך אויף שבת פארשפיל אזוי פירט מען זיך אויף א גאנץ לעבן. ס'דא אזעלכע זאכן וואס זענען די יסודות, אזוי ווי א הויז ווערט געבויעט אויף א יסוד, טאמער איז עס א שטארקער יסוד בלייבט עס שטארק, טאמער נישט דאס גאנצע הויז זיך בייגן, די זעלבע אויכעט די וואך שבת. איז באמת די ראש השנה, אזוי זאגט דער זוהר הקדוש, נאר דארף מען וויסן וויאזוי מען זאל זיך אויפפירן דעם שבת אז מען זאל קענען צוקומען צום ראש השנה וואס דארף צו זיין. יעצט איך האב שוין געמאכט א דרשה פון מסתמא אנדערטהאלבן שעה, אבער איך מוז צולייגן אייביג קומט אזאלעכע אימערדזשענסיס וואס מען דארף צולייגן. קודם האב איך געוואלט זאגן אז דוד שמידל איז געקומען פון ארץ ישראל צו רעיזן דא צוואַנציק מיליאן דאלער, יעצט און כ'וואלט מיר געוואלט אביסל זיך דורכרעדן מיט דעם דוד שמידל. קודם כל, אז דו ביסט אזא חשוב'ער מענטש, פארוואס האט דיך קיינער נישט אריינגעלאזט ביז צום אודווארערוף? אודווארערוף האט מסתם די קלענסטע שול אין ווילימסבורג, און ער אליין דאוונט נישט דארט אויך נישט, און ס'איז קוים דא א מנין. און גראדע, דער אלטער אודווארערוף זכר צדיק לברכה ער איז געווען א קאזין, ער האט מיך, נחום ראזענבערג, אריינגעלאזט נאכן חרם וואס די רבנים האבן ארויפגעלייגט אויף מיר. סאו, וועיט א מינוט. איז דאס איז די איינציגע שול ווי מען לאזט אריין אזא געוואלדיגן כלל טוער וואס ער וואטשט מען זאל נישט אויפגראבן די טויטע? וועל, איף דאס איז ווי אונז זעמיר אנגעקומען זעמיר אונז אנגעקומען זייער שלעכט. נאר וואס עס זעהט זיך אויס אז דער עולם איז קאנווינסד אז וואס איך זאג די גאנצע צייט איז אמת. דוד שמידל מיט זיין ארגענעזעישן וואס עס ווערט אנגערופן אתרא קדישא דאס זענען די גרעסטע גראבערס אין ארץ ישראל און זיי רוקן אריבער טויטע און זיי טוען אלעס וואס מען וויל.

די ביג דיעל? דאס שרייבט שוין א מזרחי'סטישע רב, איך האב דעם בריוו דא אין פראנט, איך, עס איז שוין אויסגעטייפט אויך, סאו איך וויל באמת פארשטיין, וואסערע רעכט האט אן אלטרא ארטאדאקס רב צו געבן אזא היתר? די ערד וואלט אים געדארפט ווען איינזינקען לעבעדיגערהייט אזוי ווי קרח ועדתו פאר ער האט געגעבן דעם היתר. יעצט. למעשה אבער לאידך גיסא דארף מען נישט קוקן אויף די אנדערע זייט, אונז קענמיר נישט קעסטן אונזער וואוט צו דוד שמידל ווייל ער איז דער זעלבער שייגעץ. איך בין אראפגעפארן, ר' אהרעלע יאקטער האט מיר געהייסן קום אראפ איך וויל דיר ווייזן ווי מען גראבט, כ'האב נישט געגלייבט, ער האט זיך אנגעטון ווי א מיידל, און ער האט געהאט א ווידיאו קעמערע, און ער איז געגאנגען נאנט ווי מען גראבט, מען זעט ווי מען נעמט ארויס גולגולות'ער, מען צושטערט די רו פון די טויטע. און זיי האבן געמיינט עס איז א חילוני, עס איז א פרייער, שפעטער האט מען אים אריינגערופן צום בית דין אז ער פארפירט, און בית דין האט געזאגט כ'גיי דיך לייגן אין חרם, האט ער געזאגט פארוואס, איך בין עפעס א בועל נידה, מיין פרוי גייט נישט אין מקווה יעדן חודש, איך גיי נישט דאווענען יעדן טאג מיט טלית און תפילין, איך האלט נישט שבת, איבערגעקערט דעם גאנצן בית דין, ביז דער בית דין איז געקומען צו א הכרה. אז דוד שמידל איז דער גרעסטער שייגעץ אין שטאט, נישט דוד שמידל אליין, דוד שמידל זיצט מסתמא אין טבריה און ער לערנט דארטן אין קאלינער כולל, אבער ס'גייט אויף זיין נאמען די אסרא קדישא, און נאכדעם וועט אונז מיילעך שטערן דער הייזעריגער פון מאנראו פארקויפן אסרא קדישא אַכצן דאלער כופר נפש, כופר נפש אויף וואס? די טוסט דזשעפערדייזן גאנץ כלל ישראל ווייל דו פארקויפסט אז זיי מיט געבן פאר אסרא קדישא און די טויטע מתפלל זיין, די טויטע זענען נישט מתפלל, די פארקערט, זיי האבן אליין נישט קיין מנוחה, און אויב זיי זאגן תפילות זאגן זיי אז מען זאל אומברענגען כלל ישראל חלילה אז זיי לאזן דאס צו, סא דאס איז וואס אונז ווילן מיר פארשטיין, ווי און ווען וויאזוי גיימער אונז גיין? גיימער אונז נעמען אלעס וואס קומט פארשקווילן פון ארץ ישראל פאר גוט געלט, אז די וואס זיי גראבן די טויטע זענען די וואס זיי האבן אויסגערעכנט אויף די ליסטע, צו גיימער אונז צולייגן אסרא קדישא אויכעט? און גיימער אונז רעיזן יעצט צוואנציג טויזענט דאלער אויף וואס? געקומען איינער איך האב ענק שוין געזאגט שיינבערגער האט איינגערעדט פארן רעבן דעם דברי יואל א מעשה אז די ציונים לאזן נישט שעכטן אין ירושלים אמת זיי האבן נישט געלאזט שעכטן זיי האבן געזאגט מען זאל שעכטן אין חולון ווייל אין חולון האבן געוואוינט דעמאלטס ווייניגער מענטשן און די בלוט גייט אריין אין די סוערס און מען טוט עס נאכאמאל איבערלייגן, מען טוט עס פילטערן און צוריק לייגן צו די דרינקינג וואדער, איז פאר זיי גרינגער אז מען טוט דאס אין חולון, זייער פשוט, די זעלבע ווי אמעריקען, פערצן און מסתמא אין פערצן פופצן שטעט אין אמעריקע לאזט מען נישט שעכטן קיין בהמות, צו אין גרויסע שחיטות אין ניו דזשערסי, עס איז געווען אין עליזאבעט איבעראל מען האט אלעס דיסמענטעלט, ווילסט שעכטן? גיי אויף אמאהא נעברעסקא דארט איז דא א שחיטה, דארט שיקט אלע מנוולים אלע חזירים ווייל דארט איז נישט דא קיין קינדער, סאו. איז ער צו פארקויפן פארן רעבן א פורים תורה אז די ציונים לאזן נישט שעכטן אין ירושלים, האט די רבי געפרעגט און וואס קען מען טון, מען דארף קענען זיך שלאגן, רבי מען דארף זעכציג אלפים, זעכציג אלפים דעמאלטס, איך בין געווען א יונגל, מען האט געקענט קויפן א הויז אין וויליאמסבורג פאר צוויי דריי פיר טויזענט, פאר פינעף טויזענט, מען האט געקענט אנקויפן צוויי בלאקס מיט הייזער, עניוועי. ער איז צוריק געפארן, א יאר שפעטער איז די רבי געוואויר געווארן, די רבי האט געפרעגט, וואס איז מיט די שחיטה אין ירושלים? רבי געזאגט מ'שעכט, האט מען געזאגט פארן רעבן, מ'שעכט אין חולון, איז די רבי געוואויר געווארן ס'איז געווען א גניבה א גזילה, די רבי האט געהאט א טאכטער רחל און זי איז געשטארבן און זי האט געגעבן דעם רבי דעם שלייער טיכל, זי האט געהאט דיימאנדס מיט מיט בריליאנטן, זי האט געזאגט רבי טייערער, זאלסט מיר בויען א שול אויף מיין נאמען, ווייל זי איז געגאנגען זי איז נעבעך געשטארבן, איז איז בקיצור. האט די רבי גענומען דעם שלייער טיכל און האט עס פארקויפט, און ער האט געבויעט די אוהל רחל אין ירושלים, מען האט אזויפיל געלט געשלעפט ביי דעם רעבן, האאאא! די סוף איז געווען, די רבי איז געפארן ס'ערשטע מאל אויף ירושלים, איז אריין געקומען אין בסמעדרעש, און ער האט געזען ס'איז ד' על ד', מען האט דאס געקענט בויען דעמאלטס פאר א פרעקשען פון וואס זיי האבן גע'גנב'עט ביים רעבן, האט די רבי זיך געגעבן א רוף אן, ער האט דאך געווען א הייליגער איד, נישט ליב געהאט צו מאכן א. אדעס אויף אידן בפרט נאך ווען סקומט צו געלט האט ער נישט געוואלט חלילה מקפיד זיין אויף א איד זאגט די רבי כ'האף מהאט אסאך אלמנות און יתומים חתונה געמאכט מיט דעם געלט די זעלבע דא אויכעט מען קומט יעצט דוד שמידל און ער פארקויפט אונז א באלאוני ער ברויך צוואנציג מיליאן דאלער וואס גייט ער טון מיט די צוואנציג מיליאן דאלער ער גייט נעמען א לויער אז ער זאל אפשטעלן דאס געגראבעכטס ער קען דאס נישט ווייל ער אליין גראבט דעמאלטס דארף ער אפשטעלן נשר און לעבן חיפה ווי מען גראבט דארף ער אויכעט אפשטעלן. סאו די משרד עתיקות זענען נאכנישט אינגאנצן משוגע. יעצט וואס גייט ער טון מיט די צוואנציג מיליאן דאלער? גייט ער צוטיילן פאר אפאר ארעמע אידן אין ירושלים? אונז האמיר דא אויכעט ארעמע אידן. זיבעציג פראצענט פון אונזערע ארעמע לייט האבן נישט קיין אייגענע דירות און יעדן טאג עלול מ'זאל זיי ארויסווארפן. עטץ האטס כאטש גע'גנב'עט פון אונז געלט און עטץ האטס כאטש געקויפט דירות. סאו עטץ שטייטס רייכער פון אונז. סא לאמיר גיין ווייטער, וואס גייט מען טוהן מיט די צוואנציג מיליאן דאלער? מען גייט קויפן קענאן און מ'עט שיסן א קאנאן אויף משרד העתיקות? איטס נאט גאנא העפן, יור נאט גאנא דו דעט, רייט? וואס גייט געשעהן מיט די צוואנציג מיליאן דאלער? דאס וויל מיר אונז וויסן. ווילסט נעמען אן אנדערע מענטש זאל הייערן א לויער נישט דוד שמידל ווייל ער קען נישט? קאסט דאך נישט קיין צוואנציג מיליאן דאלער, לאמיר זיך אראפזעצן מיט די לויערס און וועמיר זיי געבן א ריטעינער פון הונדערט טויזענט דאלער. און ווען מען מאכט מיט זיי א קאנטראקט וויאזוי מען געבט ווייטער די געלט און ממילא וועמיר אונז קענען זען פראגרעס וואס גייט מען דא אויפטון. יעצט נאכדעם איז דא נאך א זאך, כ'האב גענומען דעם לויער, כ'האב שוין באצאלט פון מיין טאש די געלט, מען האט שוין איינגעגעבן פעיפערס אין מדינת ישראל, פרעגט די מדינה איך פארשטיי נישט, ענקערע רב פסק'נט אז מען מעג, שטערנבוך פסק'נט אז מען מעג, נו וואס? כ'מיין וואט דו יו וואנא דו נאו? דו ווילסט איבערדרייען די. צג, שטערנבוך האלט אז מען מעג. סאו ווי פאר מיר אונז יעצט רבותי? וואס?
ווער האט געשיקט דוד שמידל? און וואס איז ער דא? צו די זעלבע אלט אזיאטישע מארמאראשע וועגן ווי די חוץ לארצדיגע אידן פלעגן כאפן התפעלות און געקומען מיט א בריוו מ'האט אנגעפילט די גאנצע פלאר פאשקעווילן. ער לאכט זיך אויס. אונז קען מיר די אלע מענטשן. אברהם סלונים איז א וואוילער מענטש בעיקרוני. ער האט צוגעשטעלט אפאר הונדערט דירות ביז יעצט פאר ביליג, ער האט געוואלט נאכאמאל צושטעלן, ער איז אריינגעפאלן, און דעס געשעהט צו יעדן, דער אנדערע פאפנהיים פירט דארטן בית לפליטות יארן, שישא פירט זיינע מוסדות, ער פארקויפט אונז נישט קיין באלאני, אונז זעמער שוין נישט מער נאאיוו, דאונט דאונט פארגעט עס איז געווען אמאל, ער איז געווען א גרויסער פראפעסער, ער האט געהייסן זיגמאנד פרויד, ער איז געווען א פראפעסער, סייקאלעדזשי האט ער אראפגעברענגט, עניוועי, איינמאל האט ער געזאגט א לעקטשער, ס'איז א באקאנטע לעקטשער, ס'איז נאך דא היינט אין אסאך יוניווערסיטיס וואס זיי נוצן דעם לעקטשער, האט ער געזאגט אזוי, ער איז אריינגעקומען, געזאגט א לעקטשער, אה וואס איסט קאפיטאל? דאס מיינט וואס איז קעפיטאל? געלט? וואס איז דאס? איז דארט האט דאך געזעסן הונדערטער סטודענטן, און יעדער קומט פון אן אנדערע בעקגראונד, איינער קומט פון א בעקגראונד וואס זיינע עלטערן האבן געהאט פארמינג, זיי האבן פארקויפט קיען מיט שעפסלעך, פארקויפט וועדזשטעבלס, איינער געקומען פון א אנדערע מין אוו בעקגראונד וואס דארטן איז מען געווען ביזי מיט ריעל עסטעיט, מען האט געקויפט שיינע הייזער, מען האט איבערגעפיקסט, מען האט אריינגעזעצט מענטשן פאר רענט, און ס'איז אויך געווען אזאלעכע יאפיס, די וואס האבן קיינמאל נישט געדארפט ארבעטן, זייערע טאטעס האבן געהאט הונדערטער מיליאנער דאלער, און זיי האבן אינגאנצן נישט געוואוסט, זיי האבן נאר געוואוסט צו לעבן א שוואוילטע. רופט זיך אן די ערשטע כת, די וואס זייערע טאטעס זענען פארמערס, זאגן זיי, קאפיטאל איז לענד, לענד הייסט לענד, מען בויעט הייזער אויף דעם. נאכדעם רופט זיך אן די צווייטע העלפט פון די גרופע פון די סטודענטס, קאפיטאל איז ריעל עסטעיט, הויזער, האטהויזער. ס'איז געווען דא א רב, ער האט געהייסן האטהייזער רב, און ער איז געווען זייער א וואוילער איד, ס'קומט ראש השנה זיין יארצייט, האט ער אמאל געפרעגט ביים שיעור א בחור, וואס באשעפטיגט.

אן א דאגות. סא, געט זיך א רוף אפ זיגמונד פרויד, אלע דריי זענען וואר. הייבן הייבט זיך עס אן אז די טאטע ארבעט ווי א משוגענער טאג און נאכט אין פעלד, ער זעט ס'זאל וואקסן, ער זעט די קיען און די בהמות און די ציקן זאלן וואקסן, און ער פארקויפט עס פארן מארקעט. נאכדעם די סעקאנד דזשענערעישאן וויל שוין נישט אזוי שווער ארבעטן, זיי גייען שוין אין סקול און זענען שוין עדזשוקעיטעד, ווייסן זיי שוין וויאזוי מען טוט. ריפורבישן אן אלטע הייזל צו בויען נייע הייזער און מען ווערט א ריעל עסטעיט ענטרעפרענור. און די דריטע דזשענערעישאן. די האבן שוין רייכע עלטערן, זיי זיצן און רויכערן אוועק מיט דראגס דאס גאנצע פארמעגן. אזוי האט ער געזאגט זיגמונד פרויד. דער דריטער דור ער האט קיינמאל נישט געארבעט, ער ווייסט פון קיין צרות, ער גייט צו טאטי, טאטי געמער, און נאכדעם גייט ער און ער שוועמט אויס דאס גאנצע. פארמעגן אזוי ווי די אלע יאפיס דא זיי איינער האט מיר געזאגט ער אונט א הויז און ער האט אריינגענומען אפאר יאפיס יעדער די די לאועסט פון זיי דאס גייט דאך מיט א בענק טשעק צו די עס תם צו באצאלן די רענט ער זאגט ער די לאועסט וועליובעל קאסטומער וואס ער האט איז ווערט צוואַנציק מיליאן דאלער דאס איז זיין נעט ווארט און ס'איז נישט זיינס ס'איז וואס זיין טאטע האט אים אריין געלייגט אין אן אקאונט אז ער זאל האבן ער זאל קענען אויססמאוקן אלעס אין דראגס האט מיר איינער געזאגט, יעצט פארשטייסטו פארוואס זיי קומען דא מיט די רייכע הייזער מען קויפט פאר צוויי מיליאן דריי מיליאן, ס'אלץ מענטשן וואס געלט איז נישט קיין ד, ס'איז נאר א נאמבער, סאו עניוועי דעיס איז די זאך וואס דא גייט פאר יעצט, אונז האמיר געהאט א רעבן זכר צדיק לברכה דעם דברי יואל. ער איז געווען זייער הייקל ווען ס'איז געקומען צום ענין פון ציונות, מ'האט אים ליידער פארקויפט אסאך ליגן, מ'האט אים ליידער אויסגעמעלקט זיין טאש פאר גארנישט. אונז זעמער שוין דער צווייטער דור, אונז זעמער שוין געווען אין ארץ ישראל, אין פעקט זייער אסאך פון אונז האבן דארט געלערנט יארן, אונז קענסטו נישט פאפן, אונז קעמער די גאנצע ירושלימ'ער גארבידזש מיט תנופה. יעצט איז דא דער דריטער דור, דער דריטער דור לאכט שוין, קודם זענען זיי אויך שוין געווען אלע אין ארץ ישראל און אונז האמיר זיי שוין איבערגעגעבן וואס דארט איז פארגעגאנגען און נאך היינט זענען שוין די גרעסטע ערליכע אידן דארט געווארן די גרעסטע שקצים די עדה החרדית די גרעסטע בלאף ארגענעזעישן וואס עקזיסטירט אין די וועלט איז במילא זענען זיי היינט א דזשאוק סאו דוד שמידל איך וואלט דיר געזאגט נעם פאר שוין צוריק ברענג דיר נישט אן דא די צייט, נישט צוואנציג מיליאן דאלער וועסטו נישט רעיזן, וועסט נישט רעיזן צוואנציג עקסטערע דאלער, אונז קוק מיר אן ווער ס'איז די פירערס פון דעם גאנצן קלאב פון די ארגענעזעישן, אזא מיילעך שטערן, א עוכר ישראל זיצט און שרייבט צאם אויף יעדן ערליכן מענטש, ער האט א פעדער אין די האנט און דאס איז זיין פרנסה, סאו זאל איך אים גלייבן אז ס'וועט קומען יעצט פאר ראש השנה, פאר יום כיפור, און ער וועט מאכן אן אפיעל פאר. אתרא קדישא זאל איך אים גלייבן אז דאס געלט גייט פאר אתרא קדישא און איך זאל אים גלייבן אז ס'גייט פאר א גוטן צוועק זיך צו שלאגן מען זאל נישט גראבן טויטע און איך זאל אים גלייבן אז דורך דעם וועט מען האבן א ישועה. דער עולם לאכט שוין. מיילעך, אוי מ'לאכט! יעדער לאכט שוין, ס'איז שוין א דזשאוק די גאנצע זאך. סאו, יעצט לאמיר גיין אביסעלע ווייטער. שרייבן. איז ר' דוד שמידל געקומען אין אודווארי בית מדרש און געזאגט א דרשה, נאכדעם האט מען אים געוויזן די מיליאן דאלער מקווה וואס אודווארי רב בויעט יעצט, איך בין געווען דער וואס כ'האב עס געגאסן, און כ'האב עס געמוזט גיסן אזוי באהאלטן, שטעל דיר פאר אז ס'איז דא דער סטרולאוויטש דער וואס וואוינט קעגן איבער אודווארי. אודווארי רב רופט מיך, קום אראפ און ער געבט מיר מכות, ער שלאגט. מיך אן, נאר נאכדעם האט ער מיר געזאגט אז זאלסט וויסן כ'האב דיר געגעבן מכות ווייל אודווארי רב האט געהייסן כ'זאל דיך ארויסווארפן, האב איך געזאגט דאס קען זיין, זיין טאטע זכרונו לברכה האט אויך אזוי געטון, דא האט ער אונטערגעשריבן קעגן בעלז, פאר ער איז געשטארבן האט ער געשריבן ער האט נישט אונטערגעשריבן מ'האט גענוצט זיין חתימה, סא יעצט ווייס איך שוין נישט וואס דער אמת איז, ער האט געמאכט א חשבון נאכן טויט קען מען אים גארנישט טון האט ער יעדן אין בוידעם אבער ער האט אבער נישט געהאפט אז מ'וועט אונטערברענגען זיין זון. נאר קען זיין אויף דעם האט ער זיך שוין נישט געזארגט. אדער קען זיין פארן טויט האט אים אנגעכאפט א הרהור תשובה, ווי קומט ער ארויס צו גיין קעגן בעלז רב, וואס האט אים בעלז רב געטון? ער האט גערעדט אויפן סאטמאר רב, דארף מען אים זאגן, שייגעץ האסט גערעדט אויפן סאטמאר רב, אבער נישט אריינלייגן חרמות מיט די אלע אלטע טערמינאלאדזשיס וואס צדיקי יסודי עולם האבן גענוצט פאר מוסרים, פאר ברוך שפינאזע, און זיי האבן עס גענוצט פאר כת ש"ץ און די כת פראנקיסטן, לאזטס אפ מיט די זאכן, עטס זענטס נישט די צדיקים פון אמאל, און ווידעראום כלל ישראל זענען נישט די שקצים פון אמאל. איך געדענק מען האט אמאל געזאגט אין די ישיבה, מען האט גערעדט אז מעכל לעבאוויטש וועט זיין, ער וועט זיין כת ש"ץ, האט ר' משה יוסף אנגעהויבן צו לאכן, ש"ץ וועט ער זיין? ש"ץ האט געקענט ביי די פופצן יאר כל כתבי ארי ישר והפוך צוריקצוועגס און פאראויס, ש"ץ ווען ער איז געגאנגען אין די מקווה פרייטאג נאכמיטאג איז ארויסגעקומען פון זיין גוף א ריח גן עדן, ער איז געווען א א אנגעהויבן האט ער אנגעהויבן מיט מורא'דיגע עבודות, נאר וואס די בעל דבר האט אים אריינגעכאפט, זיי דערציילן א מעשה אז. ס'איז געקומען אמאל דער סמך מם צום מגלה עמוקות, און ס'האט אים געזאגט, כ'האב געוואלט כאפן אזא איינעם ווי דיר, אבער כ'האב שוין געטראפן אן אנדערן. ער האט געמיינט שץ, ער האט אים געטראפן. ער איז געווען גרעסער פון מגלה עמוקות, אזוי האט אים דער סמך מם געזאגט, וועגן דעם האב איך יענעם געכאפט. מ'רעדט דא פון מענטשן וואס האבן געהאט אלע כוחות התורה מיט קדושה מיט אלעם. היינט? ס'איז געווארן א דזשאוק, יעדער האט עס, די שומר אמונים. געלאזט צוואה מען זאל ווארטן זיך צו טיילן די ירושה ביז זיין זון קומט ארויס פון תפיסה? מ'האמער אים גערוידעפט אין ארץ ישראל אין בני ברק ער האט נישט געקענט אריין גיין אין א שול ביי זיין אייגענע ברודער האט ער נישט געקענט גיין דאווענען ווייל מ'האט געשריגן נאך אים איז ער געקומען יעצט אויף אמעריקע ס'איז דא די לעיטעסט ניוס ער קומט די וואך אויף אמעריקע און אין מאנסי עפענט ער זיך א שטוב ער כאפט נישט אז דא וואוינט נחום ראזענבערג אליין דא וואוינט דער סמך מם אליין דער וואס ער רוידעפט די חזירים ער גייט נישט האבן דא קיין קיום ער דארף האבן א גרינע קארד און ער דארף ווייזן אז ער איז א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער און מוז מודיע זיין צוויי הונדערט און פופציג הייזער ארום און ארום, און טאמער האט ער נישט געטון איינע פון די זאכן, טראגט מען אים צוריק מיט קייטלעך. ער ווייסט נישט וואס ער האט דא אפגעטון אז ער איז געקומען אויף אמעריקע. ער האט געמאכט א ביג מיסטעיק. אויף בראזיל, דארט האט ער געקענט פארן. דארט וואלט ער מצליח געווען. דארט האט ער געקענט אריינקומען אין טיש אן א הויזן, אן א אונטערהויזן אויך. פארשטייסט? אה, דא, די, די היינטיגע צדיקי הדור זענען די גרעסטע נואפים. שץ האט אנגעהויבן כאטש ערליך. די אלע האבן אנגעהויבן ערליך. על כל פנים האט דאס יאסעלע מעיד געווען אז מעכל לעבאוויטש וועט כת שץ נישט זיין, ער האט נישט קיין קרעדענשעלס, ער איז נאך נישט אזא תלמיד חכם און אזא ירא שמים ווי ער איז געווען פון אנפאנג פאר ער איז ארויס געגאנגען אויף שלעכטע דרכים, באט עניוועי למעשה. איך זאג עס נאר ר' מעכל ווייל כ'מיין אים נישט וויי צו טוהן, איך בין אויף אים נישט ברוגז, ער האט מיר קיינמאל קיין שלעכטס נישט געטוהן, פארקערט כ'האב אים געמאכט זיין מקווה, און כ'האב מיט אים נישט קיין שום דיסקרעפענסיס. כ'וויל נאר זאגן וויאזוי אונז האמיר אויפגעבויעט איינעם און אראפגעקלאפט. ס'איז געווען ר' עמרם בלוי'ס פרשה. איז געווען, מ'האט געזאגט פארן רעבן אז ס'שטייט אין שלחן ערוך אז א מענטש וואס ער איז א, כ'ווייס, כ'דענק נישט דעם לשון, א מורם מעם, העכער פונעם פאלק, צו ער איז א רב, צו ער איז א רעבע, צו ער איז א, ער איז א ספעשל מענטש, טאר נישט נעמען קיין גיורות. אזוי שטייט אין רמב"ם אין שלחן ערוך. פארוואס? ווייל ס'איז נישט, ס'איז נישט עטיקל. ס'איז אזוי שטייט, איך ווייס נישט, איך האב עס נישט געזען דעמאלטס, איך געדענק ווען איך בין געווען א בחור מ'האט מיטגעארבעט מיט די מלחמה, שלא ישאנה גיורת, שלא ישאנה גיורת, שלא ישאנה גיורת, הרב עמרם בלוי איז אן אפי', כ'וויל נישט זאגן ווייטער, ווייל איך האלט נישט אזוי, נאר על כל פנים איך וויל ענק נאר זאגן, האט דער רבי געטענה'ט צום בית דין, בויעטס אים נישט אויף אלס א העכערע מענטש, און קלאפטס אים נישט אראפ, ער איז א פיינער איד, א וואוילער איד. וואס ער איז מקנא קנאת השם צבקות, בויעטס אים נישט און קלאפטס אים, דאס האט מען דא געטון, מ'האט יעדן געבויט, מ'האט אויפגעבויעט אז ר' מעכל לעבאוויטש גייט זיין א כת שץ, ער גייט נישט זיין קיין כת שץ, ער וויל זיין א רבי, נו און דער שומר אמונים האט אויך געוואלט זיין זון זאל זיין רבי כאטשיג ער איז א נואף און געזעסן אין תפיסה, דערס נאטינג ראנג. דאס וואס ער האט א ברודער ברוך מרדכי קומט זיך אים גארנישט. ער איז געווען אין מונקאטש מעכיל לעבאוויטש איז געווען יארן אין מונקאטש דער מנהל, ער האט זיך דורכגעקומען מיט אלע פרויען די פראבלעמען מיט די קינדער, מען האט מער קיינמאל נישט געהערט אויף אים איין ווארט אז ער איז א נואף חס ושלום, ער איז א וואוילער מענטש, ער איז א געליטענער מענטש, ער האט געליטן פאר שמואל פריד, ס'האט זיך איינגערעדט אז ער דארף זיין דיין אין די קהילה, און מעכיל לעבאוויטש האט אים נישט געוואלט ווייל ער איז א דרייקאפ, דעטס אלל פארוואס ער האט געליטן, האט מען אנגערייצט דא דעם פון די חשוב'סטע אידן אין וויליאמסבורג איז געווען ר' שלום לאופער. ס'א איד א צדיק געווען האט נישט געלאזט זיינע קינדער גיין אין סקול ווייל אינדערהיים איז מען נישט געגאנגען אין סקול זיי מחנך געווען אינדערהיים און האט אהער געשטעלט א דור איינס אין די וועלט האט אפילו אהער געשטעלט א זוהן וואס ער הייסט אברהם לאופער וואס ביי אים עסט האלב כלל ישראל טריפה'נע מצה פסח שטעל דיר פאר וואס ער האט אהער געשטעלט דאס האט מען דא געטוהן מ'האט געבויעט יענער וועט ווערן א שאץ נאכדעם האט מען אים באגראבן אזוי ווי מ'האט באגראבן שאץ דו ביסט נישט דער וואס דו באגראבסט דו ביסט נישט ווער דו קענסט בויען. אזוי האבן מיר אונז אלץ געשריבן פאשקווילן אויף יעדן רבי'ן, האבן מיר אלעס געשריבן, מען האט באליידיגט מבזה געווען, און אונז האבן שוין אין די סעקאנד דזשענערעישאן שוין געלאכט פון די זאכן, די טערד דזשענערעישאן? העהע! יעדן פאשקוויל וואס עטס ווארפטס דא אין די גאס קאסט נאר געלט די סאניטעישאן זאל עס אויפפיקן, דער עולם בייגט זיך נישט אראפ, דעם עולם אינטערעסירט נישט, די אלע נעמען זענען צו אונז פרעמד, אונז זעמער נישט פון ארץ ישראל, קיינער העט נישט ספענדן א טעלעפאן קאל אנצוקאלן. און אונז זאג מיר האלטס ענקער מלחמה ביי אייך? דעטס אלל ווי וואנט, ווייל איך וויל פארשטיין קלאר פונקטליך וואס גייט מען טוהן מיט די צוואנציג מיליאן דאלער? איך האב געטראפן א איד א גביר ער איז מסכים צו געבן דאס געלט, ס'איז דא, ס'ליגט אויפן טיש איצט קענסטו עס האבן, וואס גייט מען טוהן? מיילך שטערן עט קענען ווידער שרייבן אויף אלע ערליכע מענטשן אויף וועמען ס'געפעלט אים נישט עט ער שרייבן אין איד און ר'עט מאכן אפאר טויזנט דאלער אין די זייט צו ענזל שטערן דער קליינער שייגעץ זיצט אין א בית מדרש אין קליימער סטריט, און ער האט נישט קיין אנדערע דאגות, קיין שום אנדערע דאגות, נאר ווען איינער איז צוגעקומען רעדן צו מיר, איז ער צוגעגאנגען, דו רעדסט מיט דעם שייגעץ? דו רעדסט מיט דעם שייגעץ? זאגט אים יענער, יא, ער איז גארנישט אזא שייגעץ, אויב א שייגעץ איז עס דיין טאטע. א יונגערמאן א ראצער, ער לויפט רודף'ן מענטשן, ווער ביסטו? דו האסט שוין אמאל געטון עפעס פאר כבוד שמים? דו האסט שוין געליטן אמאל פאר אידישקייט? טאטע האט דיך אויסגעהאלטן, דער שווער איז א איד אן עושר. ער איז דארט דער גבאי אין שול, און דו לויפסט נאך נאך מענטשן? ווער ביסטו? יעצט איך האב געטראפן אין די גאס צוויי דריי א וואך צוריק, פרעג איך אים איך פארשטיי נישט, איך בין נישט קלאר, אויב מען האט גענומען א מענטש ער הייסט נחמיה וועבערמאן, א איד א צדיק, ער האט געראטעוועט הונדערטער בית רחל מיידלעך און אפאר פאפענער מיידלעך וואס איך ווייס אין מאנרא, ער האט זיך יעדן געראטעוועט. ער האט זיך אלעס געמאכט אן אפענעם קארטן, ער האט זיך אלעס געוויזן וואס מען טוט נאכדעם ווען מען האט חתונה, ער האט אפילו אנגעשוואנגערט א מיידל, אבער ער א חף מפשע האט זיך גארנישט געטון. מען האט דעם מענטש איינגעזעצט אויף הונדערט און דרײַ יאר, מען האט אים אראפגעגעבן א דיסקאונט אויף ביז פֿופֿציק.
זיצט דו ענזל שטערן און דו זיצט רואיג? מען דארף נעמען צוואַנציק מיליאן דאלער און מען דארף זען צו נעמען לויערס. מ'דארף מאכן א ריאפיל, מ'דארף זעהן עפעס צו טוהן, וואס זיצסטו רואיג? יעצט זיצט זיך יעדער רואיג, יעצט האט זיך יעדער אפגעוואשן די הענט פון נחמיה'ן און לאפאטשעק, דער דיין פאלאטשעק, וואס זיצט איר רואיג? דו האסט דאך אים אונטערגעהעצט, זארג דיך נישט, דו וועסט ארויסגיין פריי, ס'דא די ווידיאוס ווי דו זיצסט אויבן אן ביי די פאנדרעיזער. סאו וואס זיצט יעדער שטיל? וואס גיימיר אונז געבן געלט פאר גראבן טויטע? אונז האבן דאך דא א מענטש וואס ער גייט זיין א טויטער ביז א יאר צוויי טאמער מען נעמט אים נישט ארויס. די משפחה זיינע זענען אלע טויטע, זענען עצמות יבשות. דער מחותן האט זיך משדך געווען מיט אים און ער האט שוין געהאט די צרות האט געזאגט ס'איז נחום ראזענבערגס פראפעגאנדע ס'איז שקר. פרעגט אים איינער היינט וואלסטו דיך אויך משדך געווען מיט אים? פארשטייסט וואס דא טוט זיך? מען האט אונטערגעברענגט יעדן. זיי האבן געמאכט טויטע פון יעדן. איך האב זיי געשטערט ווייל זיי האבן געוואוסט ס'וועט ארויסקומען א שלום שניצלער מיט אלע מענטשן וואס האבן דא אפגעטון כל דבר אסור חזעריי, זענען געווען קיין איינער נישט קלין, די וואס זענען נאכגעלאפן פון יענע האבן זיי מורא געהאט, האבן זיי מיך ארויסגעווארפן פון אלע שילן, הונדערט פינף און פערציג שילן אין וויליאמסבורג, און מסתם הונדערט מקווה'ס, איך דארף פארן אויף מאנהעטן צו די מקווה, איך דארף פארן דאווענען אויף מאנהעטן.
דאס אלעס האט מען געמעגט, דו האסט נאר א פראבלעם מיט דעם טויטן וואס מען גראבט אויף, לאמיר עס צולייגן, ביסט זיכער אז דארטן זענען אידן? מען האט דאך באגראבן קריסטשען אויך, מען האט באגראבן אלע מיני דתות אין ארץ ישראל, איז דאך שוין נאר א ספק, יעצט וואס טוט מען מיט די ביינער, מען ווארפט עס אוועק אין גארביטש? ניין, מען לייגט עס ערגעץ אנדערש, ס'איז זיכער נישט שיין אז מען איז מטלטל א מת ווען. שאול המלך האט נישט געוויסט וואס צו טוהן ביי די מלחמה, איז ער געגאנגען צו שמואל הנבי'ס קבר, און ער האט גענומען א פרוי וואס איז א בעלת אוב, דאס איז א כישוף מאכער, זי קען רעדן צו א טויטע, און פרעגט אים אויס פונקטליך, נעם ארויף דעם טויטן איך וויל מיט אים רעדן, פרעגט ער, וועם זעהסטו דא, זאגט זי, איך זעה צוויי מענטשן, ווייל ער האט מיטגעברענגט משה רבינו, שמואל הנביא ווען מען האט אים אויפגעברענגט פון קבר האט ער מיטגעברענגט משה רבינו, יעצט שאול המלך האט אים נישט געזעהן, אבער די גוי'טע, די כישוף מאכער, די בעל אוב. די האט אים יא געזעהן. בעל אוב איז אזא כישוף ס'הייסט מעלה בזכרו ברענגט ער אויף. איך זאג דיך, דו ווייסט וואס דאס איז? יעדער חזר וואס ער מאכט משכב זכר, וואס ער טוט מיט בזכרו טוט ער די אלע מינים מיט נבלות, איז א בעל אוב. און דאס איז געווארן פון די אלע וואס האבן דא געטוהן די אלע זינד. באט עניוועי. פרעגט זי וויאזוי זעהט אויס און ער מאלט עס אים אויס פונקטליך וויאזוי ער זעהט אויס. האט ער געזאגט יא יא דאס איז שמואל הנביא. פרעגט שמואל הנביא למה הרגזתני להעלותני, דו ווייסט ווי דו האסט מיך אויפגערעגט ארויפצוברענגען פון קבר, כ'האב דאך געמיינט אז יעצט קומט שוין ימות המשיח און יעדער גייט אפגעבן נאכאמאל א דין וחשבון פארן אייבערשטן. די ספרים פרעגן וויאזוי קען זיין אז א מענטש געבט אפ יעדן ראש השנה דין וחשבון, נאכדעם געבט ער אפ יעדן יום כיפור, נאכדעם ווען ער שטארבט די יום המיתה איז מכפר, די מענטש געבט אפ דין וחשבון, וויאזוי איז דאס מעגליך אז ווען ס'וועט קומען משיח וועט מען נאכאמאל אפגעבן א דין וחשבון? אויף וואס? אויף ווען? ענפערן די ספרים א מורא'דיגע זאך, אז מען לאט איבער וואוילע קינדער, דעמאלטס גייט עס אויף זכות פון די עלטערן, און אויב מען לאט איבער שלעכטע קינדער, גייט עס אויף זייערע ביינער די עבירות. אויב חלילה איינער שרייבט מיסע ספרים, צו פירוש'ע ספרים איז עס מפרסם, אין די אלע יארן וואס מענטשן ליינען די זאכן גייט מען אים משפט'ן מיט דעם. די אלע יארן וואס די מלמדים און די מנהלים אין משמרת הצניעות האט צוגעלאזט משכב זכור, איז נישט דעם בחור און דעם יונגן מיידל'ס שולד. ס'איז די שולד פון די רבנים פון די מנהיגים, אוי ווערט מען זיי משפט'ן. עניוועי, איז האט איז קומט אויס ווען מען טאטשט טויטע ווערן זיי זייער דערשראקן, איז זיכער אז מען טאר נישט רירן די טויטע, חס ושלום מען טאר זיי נישט רירן, איך זאג נאר, אז עטס הייבטס אן אריינצוגיין אין די הלכה מיט אלעם, עטס טוטס אסאך מער עבירות, משכב זכור איז סקילה לכל הדעות אן א מחלוקת, ווען מען לייגט נאר צו זיין ערוה צו יענעמ'ס. אונטן פון ווי ער גייט ארויס צואה שטייט קלאר אין שלחן ערוך אז מען איז עובר אויף סקילה דאורייתא און אויף כרת ווען ס'איז נישט דא קיין סקילה ווייל ווען מען לייגט נאר צו די עטרה צום פי הטבעת איז שוין די גאנצע זאך אריין געגאנגען וואס ס'איז געמאכט שיף און דו ביסט עובר אויף כריסת אדער אויף סקילה טויטן ווייס איך נאכנישט ווען מען האט געגראבן וואס מען האט געגראבן צו ס'איז א טויטער צו א איד צו א גוי, און מען ווארפט דאך נישט די ביינער אין די גאסן, דא ווערט יעדער משוגע, צוואנציג מיליאן דאלער, האבאוט צו רעיזן צוואנציג מיליאן דאלער צו מאכן אן עדיוקעישן אין אלע ישיבות אין אלע תלמוד תורה'ס און אין אלע מיידל סקולס אויף וואטס גאוינג אן אין די סטריט, אויף דעם איז קיינער נישט דא צו מאכן, פארוואס? ווייל דא זענט עטץ אלע פארכאפט, אנגעהויבן מגדול ועד קטן. ביי אהרן'ען האט מען שוין געטראפן זיין ניס אמאל זיצנד אין די שויס די בני יואל ווי איך האב זיך געבויעט די מקוה האבן מיר געזאגט אונז האמיר נישט קיין שנאה קעגן אים ווייל דער טאטע איז א שייגעץ און א רשע אונז האמיר א שנאה מ'האט אים געכאפט מיט זיין ניס פון בארא פארק זיצנד אין די שויס א מיידל פון פופצן זעכצן יאר און זלמן לייבן האט מען אויך געכאפט מיט זיינע מיט ווערצבערגער שקצים האט מען געפרעגט דעם נחמן בראך וואס געסטו נישט געלט דעמאלטס פאר זלמן לייבן זאגט ער איך האב דאך געלערנט מיט אים אין סיגוטער ישיבה ער פלעגט אין בית מדרש טאטשן בחורים זיינע חברים יעדער האט געוויסט, פאר אים וויל איך היינט זאגן ער איז דער רבן של כל בני הגולה, הע הע, זאליקא גייט באלד ארויסשרייבן א בריוו, א כתיבה וחתימה טובה פאר גאנץ ירושלים, ס'איז א דזשאוק וואס דא גייט פאר, מען לאזט זיך פון שקצים, מען מאכט צו מנהיגים, זיי האבן נישט קיין קרעדענשל אויף גארנישט, הרב אהרן כאטש האט א מעלה, ס'איז א תלמיד חכם, ס'איז א תלמיד חכם, אבער וויפיל ס'איז ווערט אויב ס'איז נישט דא קיין קדושה וטהרה? העי, הו נאוס? אין די סיגוטער מקווה אין וויליאמסבורג געווען די ארגסטע מקווה, מיר האט דערציילט א עלטערע איד, ער גראד א קרוב מיט רבי אהרן'ען, ער זאגט מיר איך ווייס ווער עס האט מאלעסטעד זיין זון מענדלען, אין סיגוטער מקווה אין יוז סטריט, אונז ווייס מיר, אונז זעמיר משפחה זאגט, סאו האבן זיי מורא אז מעכל לעבאוויטש וועט ווערן א כת שץ, כת שץ האט נישט מאלעסטעד קודם קיין קינדער, שפעטער איז ער געווארן אן אפיקורס און אלעס, ווען דער סמך מם האט אים שוין פארכאפט איז ער שוין געווארן דער ארגסטער וואס איז דא. האט ער שוין מתיר געווען אלע עריות שבתורה, און אונז זעמיר געבליבן, די היינטיגע מנהיגים זענען געבליבן תלמידים פון שץ. שץ האט געזאגט שטאט צו מאכן זרע לבטלה זאל מען וואוינען מיט אן אשת איש אפילו, ס'איז אלעס פארשריבן וואס ער האט נעבעך געהאלטן, אבער דאס איז שוין געווען נאכדעם ווען ער האט זיך געשמד'ט, ער איז שוין געווארן א מוסלמענער. אזוי איז געווארן דא איינער פון משה, איך מיין משה הירש'נס א זון, איז אויך געווען פרא אראבער, זענען געלאפן צו די אראבער, ער האט, יעצט הער איך האט אפגעשמד'ט, ער איז געווארן אן אראבער, א מוסלים. און האט מיטגענומען זיינע קינדער, דאס איז א מחבר זיך צו זיי, דער סמך מם זיצט ביי קיינעם נישט שטיל, סא דאס איז וואס דא גייט פאר די גאנצע צייט, אונז האמיר נישט ווער ס'זאל רעדן פון קדושה וטהרה אבער אונז האמיר א פראבלעם מיט יענע ביינער פון די טויטע, איך האב אויך א פראבלעם מיט איך זאג נאכאמאל, איך האלט נישט אז משה שטערנבוך איז גערעכט, איך האלט אז מ'טאר עס נישט צולאזן, איך האלט אבער אז ער איז געווען גערעכט ווען ער האט געשריגן אז דוד שווימער זאגט די פלייש איז נבילה און טריפה, דארף מען כשר'ן די כלים, נאר דעמאלטס האט מען אים שטיל געמאכט מיט אפאר טאלער. עס שטייט אין פרק און טאמער ביסט מבטל תורה וועסט נאך האבן אסאך הרבה בטלים כנגדו, יעצט האט אים דער אייבערשטער אריינגעפירט מיט אזא מעשה אז ער האלט שוין אז מען מעג גראבן א טויטן אויך, איך האף אז עטס וועט עס געדענקען ווייל דער מענטש גייט נישט לעבן אייביג, ער וועט שטארבן אפאר יאר ארום, און א יאר נאך זיין פטירה זאל מען אים גיין אויפגראבן און ווארפן אלע זיינע ביינער אויפן הר הזיתים, אויפן הר המנוחות, אויב מ'מעג מעג מען דאך זיינס אויכעט, דאס איז וואס דא גייט. סא אונז ירושלימ'ער אידן, אונז זעמער שוין קלוג, זעמער שוין נישט דער ערשטער דור, נישט בהמות און נישט געוויקס איז ביי אונז קאפיטאל, און אונז זעמער נישט דער צווייטער דור, נישט ריעל עסטעיט איז ביי אונז קאפיטאל, אונז זעמער שוין דער דריטער דור. קאפיטאל איז צו וויסן דעם אמת וואס גייט פאר אין ירושלים, ווען שלאגט מען זיך, אויף וואס שלאגט מען זיך, און יעצט זעה מיר, מען שלאגט זיך אויף גארנישט, מען שלאגט זיך אויף געלט, ס'איז א וועג צו מאכן געלט. יעצט ווען עטס זאלט ענק שלאגן און מאכן צוואנציג מיליאן דאלער און צוריק פארן אויף ארץ ישראל און עס צו צוטיילן פאר יעדן איז גוט. עטס טוטס דאך נישט דאס. ס'איז דא אפאר גבירים וואס זיי לעבן פון דעם און די איבעריגע זענען אלע דרערדליגערס און פארטיג. סאו אונז וויל מיר נישט. אונז וויל מיר עטס זאלט אויך זיין דרערדליגערס און דעטס איט. יעצט וועמיר גיין ווייטער. שטייט דא. אין דעם אודווארער ביכל שטייט אז מען האט געטראפן ביינער ווען דוד שמידל איז אראפגעגאנגען בודק זיין די מקווה וואס נחום ראזענבערג האט געגאסן, האט מען געטראפן אויפן וועג אראפ ביינער אין אודווארער סעלער. איך האב אזוי געלאכט ווען כ'האב עס געליינט. קודם כל, ווען כ'האב געגראבן די מקווה האב איך זיך גראדע דעם לאָך האָב איך פֿאַרדעקט. איך מיין, מ'האָט געמאַכט אַ שיינע מקווה. נאָכדעם, אַ פּאָר וואָכן שפּעטער, האָבן האָב איך געמאַכט, אַז אַלע וואַסערן, וואָס עס רינט אַראָפּ פֿון מענטשן, די גאַנצע פֿלאָר, ס'איז גרויס, די גאַנצע שיל איז גרויס מסתּמא צוואַנציק ביי זעכציק צי ביי אַכציק, האָב איך געגאָסן אַ דיקע פֿלאָר. דער גוי האָט מיך אָפּגעקאָלט. כ'האָב אים געמאַכט סימנים, ווי ער זאָל גיסן.
האָט ער מיך אָפּגעקאָלט, כ'זאָל אַריבערקומען, ווייל מיינע סימנים זענען נישט אויפֿן פּלאַץ, איך זאָל אַריבערקומען. בין איך געגאנגען איך בין אריבער געקומען דעמאלטס האב איך געכאפט די מכות פון דעם וויאזוי הייסט ער דער משוגענער דער סטרולאוויטש און איך בין אריבער געקומען ער האט מיר געגעבן מכות איך בין אוועק אבער מען האט מיך נאכאמאל צוריק גערופן ווייל מען האט נישט געקענט גיסן אנדערש נאר אז איך ווייס וואס צו טון עניוועי איך בין אריבער געקומען איך האב זיי געוויזן אלעס פונקטליך אז אלעס איז אויפן פלאץ נאר דאס וואס דו פארשטייסט נישט וואס דא טוט זיך איז ווייל יעדע געגנט האט א אנדערע הייט, ס'איז דא אנדערע הייטס ווייל דארט גייט אריין קומען די דרעין, ממילא דארף איך זעהן אז די וואסער זאל זיך שיין ווי מ'זאגט אריין גליטשן אויך, עניוועי דער גוי האט עס פארשטאנען און מ'האט עס געגאסן און פארטיג, סאו די בילדינג האט יעצט א פלאר פון בערך פערצן פיפצן אינטשעס אויפן עוורידזש, צוועלף אינטשעס איז די לאועסט פוינט, פיפצן אינטשעס איז די הייעסט פוינט. און דאס איז סיעל טייט אלל די וועי אראונד פונעם בילדינג, מען האט נאך אריינגעגראבן אונטערן הויז וואס דאס שטייט אין די פראנט יארד, ווייל דארטן האב איך געזאגט וועט מען לייגן די אלע מאשינערי, ס'זאל נישט אריינקומען די רויך פון די פון די געז פון די מאטארס פון אלעם, אלע מאשינערי גייען זיין דארטן, און אלעס איז אויסגעפלעסטערט און אויסגעפארבן, סאו אויב דוד שמידל האט דארט געטראפן ביינער פון א טויטן. דעמאלטס בין איך שוין זייער זייער נישט באזארגט אויף די ביינער פון ארץ ישראל, ווייל דאס איז אזוי אמת ווי דאס איז אמת, ווייל מען קען דא נישט טרעפן ביינער פון א טויטן, ווייל ס'איז געגאסן מיט א סעמענטענע פלאר פון פערצן אינטשעס אויפן עוורידזש. סאו אויב ער האט דא געטראפן, אזוי זענען אמת די ביינער וואס מען טרעפט דארט. כ'האב אייך שוין געזאגט. אין אומאן האט איינער געוואלט שטערן בויען די שול, האט ער ביינאכט געברענגט פונעם אלטן בית החיים גלגולות'ער, און האט עס אראפגעלייגט. שפעטער האט ער מודה געווען אז ער האט עס געטוהן. סאו, איך בין נאכנישט זיכער וואס דארט גייט פאר אין ארץ ישראל אויך נישט. אבער די מעין קוועסטשען איז וויאזוי מעג דוד שמידל גראבן אין אנדערע געצעליגע פלעצער? דאס איז אונזער קשיא. די דוד שמידל'ס ארגענעזעישאן זענען אויך אזוי ווי אלע אידישע ארגענעזעישאנס אני ואפסי עוד. איך מוז אלעס טוהן. און איך בין זייער ברוגז אויף דעם. דו קענסט נישט קאווערן איבעראל. ענדליך, כ'האב געמאכט א שיינעם דזשאב.
מיין יסוד ושורש העבודה. כ'האב מיך נאכגעפרעגט פונקטליך וואו ער ליגט, כ'האב אלעס פונקטליך געהאט, די דאקיומענטס מיט אלעם. און כ'האב אפילו געטראגן אראפ איינעם פון ארץ ישראל, ר' שמעון אנשין, און ער האט מיר געטראפן אז אויף איין פלאץ אין א העוויגע בית החיים וואו מ'ליגט זייער איינס לעבן אנדערן איז דא ד' אמות ארום און ארום און אינמיטן איז דא א קבר. און דאס שטימט מיט די מעשה וואס הרב נחומ'קע פון האראדנא, איז געווען דער איינציגער וואס מען האט אים געלייגט אין די ד' אמות פון יסוד ושורש העבודה. עניוועי, קומען זיי אן, ניין דאס הייסט פער שטאט, שמער שטאט מיט אלעם. קיצור זאג איך פיין איז וואס ווילט עטס, איך האב געהאט דעמאלטס א איד וואס האט מיר געהאלפן מיט גרויס געלט, ער האט געהייסן הרב הצדיק ר' בנימין זאב זוסמאן סופר זכרונו לברכה, ער האט געשאפט די גאנצע געלט, איך האב נישט געהאט קיין שום פראבלעם מיט קיין געלט אויף צו בויען זיי געוואלט, דא איז דא א אנדער פלאץ א בית החיים, האבן זיי אים געוואלט איינרעדן, אז די יסוד ושורש העבודה ליגט דארט, כאטשיג למעשה שטייט דארט דעם בית החיים איז גראדנע און מען האט עס געמאכט ע מען האט עס געגרינדעט פונקטליך א יאר פאר די יסוד ושורש העבודה איז אוועק, האבן זיי געוואלט איינרעדן דעם בית החיים איז אהער מיט אהין, בקיצור דארט איז דא א ריזיגע סטעדיום, האבן זיי געוואלט אונז זאל מען אפקויפן דעם סטעדיום און דארט ליגט די יסוד ושורש העבודה, איך האב געזאגט ר' בנימין זאב הער מיך אויס, אונז האמיר געטון וואס אונז האמיר געקענט, אז ער האלט ס'איז אין א סטעדיום זאל ער גיין שאפן געלט, ער שאפט זיך מיליאנען אין די וועלט, ער האלט אז ס'איז נישט דא, פיין, זאל ער נעמען מיין מצבה און אראפנעמען, און ער זאל עס טראגן דארטן, ער זאל אלעס טון. דאס האבן זיי נישט געוואלט, זיי האבן געוואלט אונז זאל מען שאפן די געלט, זיי האבן אונז בעל הבתים ווען ער האט געטראפן א רוסישן איד, א ווייסע. איך האב געטראפן א איד וואס ער איז פון רוסלאנד, ער איז געווען א שוחט, איך ווייס נישט צו ער לעבט נאך היינט, דער איד האט געקענט אויסנווענדיג דעם ספר יסוד ושורש העבודה באהאלטענערהייט במחתרת, דער איד האט מיר געוויזן וואו דער יסוד ושורש העבודה ליגט אומגעפער און אונז האמיר דארט צוריקגעשטעלט. נאכדעם ווען זיי האבן געזען זיי קענען נישט פון אונז שלעפן קיין גרויס געלט אראפצוקויפן דעם סטעדיום, האבן זיי געזאגט אז ס'איז דא נאך א בית החיים קעגן איבער די באס, ס'איז דארט עפעס א באס סטאפ און יעדער גייט טרעט אויף זיי. האב איך זעלבע געזאגט, ס'איז ענקער מצוה פונקט ווי מיינס. איך האב געטון וואס איך האב פארשטאנען, כ'האב אויסגעגעבן דאס געלט, כ'האב געמאכט א שיינע זאך, יעצט זוכט ענק אן אנדערן אינוועסטער, איך האב מיט ענק גארנישט. עס זאל מפרסם זיין אין די גאנצע וועלט אז די יסוד ושורש העבודה ליגט נישט דא, זאג איך ווייסטע וואס, איך גיי אויפשרייבן א קבר שנאבד בעיר גראדנע און כ'האב דא געשטעלט א מצבה. דעטס איט. איך האב דיך אין בוידעם מיט אלע דיינע שייגעץ שטיק ווייל מיט ירושלימ'ער אידן קען איך האנדלען. מיין שותף דער זוסמאן האט אנגעהויבן צו נחום אפשר אפשר זאג איך ר' בנימין זאב לאז דיך אפ אויב ס'איז אמת וואלטן זיי געגאנגען שאפן געלט זיי ווילן פון אונז ארויסשלעפן געלט און זיי וועלן זאגן זיי האבן געבויעט און ער האט מיך געפאלגט, און ער האט מיך געפאלגט נאך אסאך אויכעט, ער האט געוואלט דעמאלטס געבן געלט פאר די מקווה פון בעל שם טוב אין ראנשבערג, און איך האב אים געזאגט ווער נישט היי און עקסייטעד, דארט וועט ווערן א הענג אוט, ס'וועט נאך זיין א מקווה און נאך מיידלעך קענען זיך קומען דא טובל'ען, און איך בין נישט זיכער נאך צו דאס פלאץ איז דא אויך נישט, ווייל כ'האב אים געזאגט איך האב ארויסגענומען א סעמעווייער פון א רינדיגן שטיין. מיר האט געזאגט דיר ווייס דער וואס האט געקעיטערט אמאל אין בית רחל האט מיר געזאגט נחום ס'מוז זיין א בלויע מקווה און דארט וועסטו טרעפן דעם שטיין וואס דער בעל שם האט געזאגט אז דאס איז מסוגל זיך צו טובל'ן און ווילאנג דו טרעפסט די ענטישיש האסטו נאכנישט די מקווה האט מען געמאכט א חשבון מ'האט געבויעט דארטן ריזיגע פאולס און לעקטער און איך וועל נישט טרעפן די מקווה ווען איך טרעף די מקווה און אידן האבן עס גענוצט רבנים האבן עס מאשר געווען גיי איך עס טון טאמער טרעף איך נישט די זעלבע מקווה וועל איך עס נישט צוריקשטעלן ווייל לעבן דעם איז דא א נהר און דאס איז א שאלה צי דאס קומט נישט די וואסער פון דעם נהר, דאס איז דאך די שווערסטע סוגיא אין מסכת מקוואות, איך האב שוין געשריבן אויף דעם זיבן אכט הונדערט בלעטער וואס גייט יעצט בקרוב ארויס אם ירצה השם, און איך האב נאכנישט געשריבן גענוג, און איך זעה אנדערע געבן אויך ארויס שיינע חיבורים על יד הנהר. רב צדוק, ס'איז איבערגעקערט, האב איך געזאגט פאר זוסמאן אזוי טרעף איך די אלטע מקווה איז גוט, טאמער נישט איז נישט, און איך שרייב אויך ארויף ס'איז נישט כשר לטבילת נשים. און נאכדעם ווען אונז זענמיר געפארן ביי די גרעניץ איז ממש צען מינוט פון די גרעניץ דארט האב איך געזען, נישט איין זונה נאר צענליגע זונות מיט גאנצע בתי זונות, האב איך געזאגט זוסמאן איך בין נישט דא קיין שותף, נאר אז דו קענסט דיך אונטערנעמען אויסצוהאלטן דא א מענטש זיצן דא די גאנצע צייט אן ערנסטן מענטש, דעמאלטס בין איך געגאנגען, איך האב עס געזאגט פארן סקווערער רב, איך האב געקענט באשטיין ער זאל טוהן דערין, איך וויל נישט זיין אחראי, האב איך אים געזאגט וואס מיך שטערט. כ'האב געזאגט געלט איז דא נאר דאס איז נישט דא ווייל איך האב מורא, האט ער געזאגט דאס דארף איך נישט טון, א זאך וואס דער בעל שם האט מעיד געווען אז ס'איז גוט איז עס סיי כשר און סיי ס'וועט נישט ארויסקומען קיין מכשולות, איך וויל דיר עפעס זאגן דו טיפש דו דוד'ל, אין די שטאט ווי דער בעל שם איז אין מעזשיבוזש אין די הכנסת אורחים איז פארגעקומען זנות צענליגע מאל, אונז האמיר דעם ריפארט, נאר וואס, וואס קענסטו טון, קומען אפאר פרייע חברה קענסטו זיי גארנישט טון. בײַן הייליגן רב נחמן אין פּושקינע זעקס און פֿערציק, צימער אַכט. איך בין געווען דאָרט, כ'האָב געבויעט די מקווה און געזעסן דאָרטן אַ לאַנגע צײַט. זומער איז געקומען אַכט זונות מיידלעך פֿון ארץ-ישׂראל, און איך האָב אַרײַנגעקלאַפּט, ווײַל איך האָב געמיינט, אַז זיי זענען פֿאַרהייראַט. איך האָב נישט געוווּסט, ווער דאָרט איז דאָ. מ'האָט מיר געזאָגט, מע ניצט די מקווה. האָב איך געוואָלט זאָגן פֿאַר די פֿרויען, וואָס זיי ניצן עס, אַז די מקווה איז נישט אויסגעהאַלטן להלכה. דאָס איז געווען די מקווה, וואָס ס'האָט געהאַט אין מיטן חצר, ווען פֿאַר איך האָב געבויעט מײַנע מקווה. און ס'האט אפילו נישט געהאט קיין אוצר פון מי גשמים, ס'איז געווען סתם שאובין אן המשכה, פיש האט עס דעמאלטס געפירט מיט גבאי וועד העולמי. בקיצור איך קלאפ אריין, איך וויל תמימות'דיג רעדן צו זיי, זיי זאגן נו אתה רוצה ללכת, ווילסט מיט מיר גיין, זאג איך חס ושלום איך בין אנטלאפן פון דארט, נו האב איך געזאגט רב מיכל דארפמאן וואס דארט גייט פאר א גאנצן זומער, זיי האבן דאך געוואלט מאכן א כולל דארטן. איך רעד דערפון באריכות ווייל ס'קומט יעצט ראש השנה און איך וויל דער עולם זאל וויסן. אז דער מאן פארט אווערסיס איז דא א גרויסע סיבה צו טראכטן צי ער פארט נישט זינדיגן דארט. איך מיין דער אייבערשטער הערט איבעראל אויס די תפילות, אז ער איז שוין געווען ביים רעבן און ער האט די הבטחה אז דער רבי וועט אים ארויסשלעפן פון גיהנום איז ער דאך שוין געווען, וואס דארף ער פארן יעדעס יאר? און אין ארץ ישראל איז דען נישט דא קיין שיינע מניינים אין מירון און אין ירושלים ברסלב'ער מניינים? ער פארט מאכן א חוויה? און דאס איז בעד ניוז. און מען זאל וואטשען פאר די אלע פלעצער, איינער דארף געהאלפען ווערען, ער וויל פארן אראנדזשבערג די מקווה נאך מיט די פרוי, איז זיכער דארט איז דא האטעלס ארום און ארום פאר פֿינף דאלער א נאכט, מען וועט זיך אנקלעבען דארטען די ריכטיגע חברה, מען וועט זיך דארט באזעצען, ס'איז אין א דארף, און ס'וועט זיין צרות, ווי האט מיר דערציילט א איד דא, א איד אין וויליאמסבורג, א חשובער איד היינט, האט מיר געזאגט. נחום, איך האב איבערגעלאזט א דארף פול מיט ממזרים, מען האט אפילו נישט געוואוסט אז מיט א גוי'טע הייסט מען נישט קיין ממזר. זאגט ער, אינדערהיים זענען געזעסן די גוי'טעס נעבעך אליין, זיי האבן נישט געהאט וואו צו גיין, קיינער האט זיי נישט געוואלט, קיין געלט איז נישט געווען, און גארנישט, און דעם דאס וואס יעדער דארף האבן זיי אויך געדארפט, זאגט ער, ער האט זיי עס געגעבן. מען האט נישט געוואוסט פון פילן, זיך אנצוהיטן, פון נישט ווערן שוואנגער, ער האט איבערגעלאזט א דארף מיט ממזרים. און די גויטעס זענען געווען צופרידן ווייל א גוי וואלט נישט געגאנגען וואוינען מיט זיי ווייל זיי זענען נישט געווען גענוג שיין און נישט גענוג רייך, סא דאס איז וואס אונז מוז מען אנהייבן צו פארשטיין די אלע אוטסקערטס דאס טויג נישט, און אז די סקווערע רבי זאגט אז דער בעל שם האט עס געגרינדעט און געזאגט דערויף גרויסע זאכן איז אלעס גוט, וויל איך דיר זאגן דו האסט א טעות דו גייסט נאך נאכן טשערנאבלער דרך פונקטליך און ס'איז נישטא נאך א אידישע שטאט וואו ס'איז דא אזוינפיל זנות וויפיל אין דיין שטאט און ס'איז נישט דא אזוינפיל פרעגנענסיס וויפיל אין דיין שטאט און אזוינפיל אבארשענס און ס'איז נישט דא אזויפיל דראפאוטס וויפיל אין דיין שטאט, סאו קען זיין דאס איז געווען דער טשערנאבלער דרך, יא איך זע דיך, דער טשערנאבלער דרך באשטייט ס'זאל זיין דראפאוטס, מ'זאל האלטן מלמדים וואס האבן געטאטשט די קינדער, און מ'זאל עסן צוויבל קיגל, איך אין מיין הויז לאז מען נישט אריין צוויבל קיגל, בטעות האט מען געקויפט אין די קאנטרי א צוויבל קיגל אויף שבת האב איך עס ארויסגעווארפן כאטשיג מ'טאר נישט מאבד אוכלין, כ'האב עס צעשפרייט געמאכט קליינע ברעקעלעך דערפון ס'זאל נישט זיין א כזית, מעג מען מאבד זיין אוכל. איך וויל נישט האבן דעם מנהג פון צוויבל קוגל, דאס איז א סקווערע מנהג, און יעדע זאך וואס זיי פארקויפן איז אלעס אין דר'ערד, ס'איז זנות, ס'איז שמוץ, ס'איז עווריטינג בעד יו קען טינק אף, וויל נישט וויסן פון זיי גארנישט, דער סקווערער איז אזא בהמה געווען, האט געדארפט זאגן איך בין יאשקע פאנדראק נאמבער צוויי, איך מאך אן אייגענעם רעלידזשען, האט ער געזאגט ניין איך גיי נאך אלעס אויפן טשנאבלער דרך, האט ער גענומען דעם טשנאבלער און האט אים אריינגע. טובל'ט אין צואה'ניש, און אז איינער קוקט אן דאס איז דער טשערנאבלער דרך הייבט ער אן צו טראכטן צוויי מאל, עניוועי, סאו. יעצט מיר גייען ווייטער, איך האב געוואלט זאגן פארן עולם אז עטס ווייסט דאך אז ס'קומט יעצט די הייליגע טעג, מען דארף וואטשן די קינדער, דער עולם דרייט זיך אין די גאסן, די שומרים האבן געזאגט אז זיי האבן ברוך השם נישט געהאט די לעצטע יאר קיין ערנסטע קאלס פון די עניינים, און לאמיר האפן אז מען וועט עס האלטן ווייטער אזוי, די מקווה'ס מוזן זיין קלין. ס'קומט ערב ראש השנה ערב יום כיפור, קיינער זאל אפילו נישט דערוואגן צו גיין אין א מקווה, אפילו יונגעלייט, ווייל אז דו'סט זען א ערווה פון דיין חבר און דו'סט מהרהר זיין, קודם כל ווערט פון דיר פארלוירן א טיפה זרע, אפילו דו האסט נישט קיין קישוי אבר, און נאכדעם ווען ס'וועט קומען יום כיפור וועסטו חלומ'ען דערפון, וועסטו צוקומען צו קערי, סא די אלע זאכן דארף מען זייער שטארק וואטשן, כ'האב גערעדט. וועגן גיין יום כיפור אינדערפרי אין די מקווה האט מיך איינער אפגעקאלט און געזאגט דו ווייסט נישט מ'טאר על פי הלכה נישט גיין כ'האב געזאגט ס'אזוי ווי איינער וואס ס'גייט לקבל פני רבו און ער ווערט נאס הייסט עס נישט קיין רחיצה של תענוג נאר רחיצה של מצוה די זעלבע איז דא אויך. די אנדערע זיך געדינגען מיט מיר האב איך אים געזאגט אזוי ס'דא א ספר וואס. ער רעדט זייער אסאך פון דעם וואס איז דער בן ביתי דעם תהילימ'ל פונעם קאמארנער, און ער זאגט אז מי שיחוס ווער ס'האט מורא פאר זיך און פאר זיין ווייב און פאר די קינדער זאל מאכן זיכער אז ער גייט אין מקווה און ער זאגט נישט די אלע קדישים די קדוש מיט די השם'ס אזויפיל מאל ארויסגעזאגט ווייל ווען נישט איז ער מיט זיין ווייב און די קינדער זענען אין א סכנה, און ס'איז דא פון דעברעצינער רב אין די תשובות איז אויכעט אז א בעל תפילה האט אים געפרעגט ער האט געזען קרי ביינאכט האט ער געזאגט גיי שטילערהייט אין מקווה. אין אלע גרויסע מקווה'ס לאזט מען אפן איין מקווה דאס איז געמאכט פאר די וואס זיי זעען קרי אין יום כיפור און זיי טרייען צו גיין עקסטרע קיינער זאל נישט זעען דעם אנדערן פשוט ווייל זיי שעמען זיך ס'איז א רחיצה של מצוה נישט א רחיצה של תענוג מען מעג גיין און לויט די קבלה ספרים מוז מען גיין איז ממילא אז דו האסט נישט וואס צו זעען די ערווה פון דיין חבר העט ער נישט ארויסקומען קיין קרי יום כיפור און אויך נישט ראש השנה ווייל אפילו ווען דו גייסט אין מקווה דו דארפסט אפזייפן און די שכבת זרע, די הארטע שכבת זרע וואס ס'פאלט ארויף אויף דיין גוף, דארפסטו אפזייפן, און טאמער זייפסטו עס נישט אפ מיט שכבת זרע ווייס איך טאר מען נישט דאווענען, סאו וויאזוי גייסטו עס אראפנעמען אה דו זעסט קרי חלילה, סיי ראש השנה סיי יום כיפור, יום כיפור איז נאך הארבער, ווייל יום כיפור שטייט אז ווער ס'זעט קרי יום כיפור ידאג כל השנה, און אז ער האט אויסגעלעבט א גאנץ יאר, דעמאלטס איז ער מובטח שהוא בן עולם הבא, אזוי זאגט. גמרא, זאגט אבער דער בעל התניא ס'דא מאה שערים הונדערט בריוו מ'האט איינער צאמגענומען שרייבט ער דארט היינט אז מ'זיצט א גאנצען טאג און מ'איז ביזי מיט שמוץ און זנות מיט אלעם זאגט ער נישט דאס אז ער האט געזעהן קרי זאל ער זיך זארגן א גאנץ יאר מיינט אים און נישט דאס אז טאמער ער האט אויסגעלעבט דאס יאר און ס'אים גארנישט געשעהן איז ער א בן עולם הבא ביידע מיינען גארנישט נאר דו האסט געזעהן קרי ווייל דו ביסט א בעל עבירה. איינער וואס ס'פירט זיך אויף ווי ס'דארף צו זיין א גאנץ יאהר, און איז נישט מהרהר גארנישט, און דער אייבערשטער האט אים אריינגערוקט אזא מין עבירה ווי קרי יום כיפור, איז א סימן אז ער וויל ידאג כל השנה, און נאכדעם וויל ער, גיבט ער אים א סימן פון מובטח, אז ער איז זיכער אז ער איז א בן עולם הבא, און נישט איינער וואס ס'זיצט מיט עבירות א גאנצן טאג. אוואדע האסטו געזעהן קרי, ווייסט פארוואס? ווייל דו ביסט געגאנגען אין מקווה ערב יום כיפור, און דו גייסט דאך נאך ערב ראש השנה אויך, און האסט געזעהן מענטשן וואס זענען אויסגעטוהן, האסט געזעהן ממש א גבר, האסט געזעהן חזירים זיצן און מען ווייקט זיך, און האסט געזעהן קינדערלעך לויפן ארום מיט א קישוי אבר וואס זיי ווייסן נישט וואס דאס איז, הע. אוודאי האסטו געזעהן קרי? א ווינדער אז דו האסט געזעהן קרי? איך וויל בעטן אלע יונגעלייט אפילו, נישט נאר קינדער טארן נישט גיין אין מקווה, יונגעלייט טארן אויך נישט גיין אין מקווה, ס'טאר נישט, נעם א שאוער אינדערהיים, דו האסט די תשעה קבין, מאך זיכער, נעם א שאוער א האלבע שעה. נישט פֿיר מינוט, פֿינף מינוט, זעקס מינוט, זיבן מינוט, וויפֿל ס'שרײַבן די אַחרונים. נעם אַ האַלבע שעה, שאַוער דיך און זײף דיך און טו אַלעס, נאָר זאָלסט נישט גיין אין אַ מקווה. אָדער אַז דו ווילסט גיין, מקוואות, וואָס ס'איז דאָ פּרײַוועט. איך ווייס נישט פּינקטלעך וווּ ס'איז אַלץ נאָך דאָ דאָרט, וווּ איך גיי אין די מקווה, טרי טערטין, גרענט סטריט, קאָרנער איסט בראָדוויי, קעגן איבער מוישעס בעקערי. יעדער האָט אַ פּרײַוועט צימער, זיך אויסצוטאָן, זיך צו זייפֿן, אַראָפּגיין אין מקווה און צוריק זיך אָנצוטאָן. קיינער קומט נישט אַרײַן בשעת דו טוסט דײַנע זאַכן. סאָו, אַז דו ווילסט דווקא. צו גיין אין די מקווה ערב ראש השנה ערב יום כיפור, גיי אין אזא מקווה ווי מען זעהט נישט קיינעם נאקעטערהייט, און אז דו נעמסט מיט דיין קינד אין מקווה זאלסטו אויך וויסן, עפ"י הלכה דאס נישט אויסגעהאלטן, א זון טאר נישט קוקן אויפן טאטנס ערווה, טאר נישט מיטגיין אינאיינעם אין די מקווה, טאר נישט גיין מיט א שווער, טאר נישט גיין מיט א טאטן, טאר נישט גיין מיט א רעבן, מען טאר נישט גיין מיט שוואגערס, ס'איז דא אויף דעם אלעס הלכות אין שלחן ערוך, און רש"י איז מסביר אויף דעם טעם פארוואס מען טאר נישט גיין איז צוויי טעמים, איינס איז וועגן. משכב זכר, און היינט איז דאך דאס זייער א קאמאן זאך אז א טאטע מאכט משכב זכר מיט וממילא איז עס זייער וויכטיג אז די ווייב זאל אבאכט געבן און זאל נישט לאזן די מאן גיין אליין אין די מקווה ביקאוז יו דאונט ריעלי נאו וואט הי איז אפ טו וויט היז טשיילד און די צווייטע איז ווייל ס' ער ער וועט קוקן און ער וועט מהרהר זיין פון דעם פלאץ ווי ער איז געבוירן פון דעם אבר. דאס אלעס איז ראנג און מען טאר עס נישט טון. דאס איז אונזער הייקעלע זאך אויכעט. מענטשן זאגן מיטן טאטן מעג מען יא שיקן א קינד אין מקווה, זאג איך, טאטן טארסטו נישט שיקן אלץ מדינא דגמרא, טאטן טארסטו נישט שיקן ווייל עס גייט זיין משכב זכר אז מען כאפט פרעמדע קינדער וועט ער כאפן דאס אייגענע זיכער, און סייקיאטריסט זאגט ווער ס'איז פארכאפט אין דעם איז נישט קיין חילוק צו ס'איז יענעמס צו ס'איז זיינס, סאו דא דארף מען זייער וואטשן. די שילן גייען זיין ליידיג נאכמיטאגס. ס'איז א לאנגן נאכמיטאג, ווי וועלן די קינדער גיין? וואס וועט זיין מיט די קינדער? נאו וועי מען טאר דאס נישט צולאזן. ס'איז יעצט בין הזמנים מען דארף וויסן ווי די בחורים דרייען זיך, מיט וועם מען דרייט זיך, אין וועלעכע שול מען דרייט זיך, מיט וועלעכע קארס מען פארט ארום, וויפיל דראגס מען נעמט, און די זעלבע דארף מען וויסן מיט די מיידלעך, אז די בחורים דרייען זיך אין די גאס איז אפילו די מיידלעך האבן סקול ווען זיי קומען אהיים הייבט זיך אן א מעשה, מען פאלט צו, מען גראבט נאך זיי, מען דארף די אלע זאכן זיין זייער קערפול און וואטשן וואס מען טוט. איך וויל נאכאמאל אנזאגן די אלע פרויען וואס זיי מיינען ס'איז א מצוה אז זיי זאלן הערן תקיעת שופר, וויל איך דיר זאגן אז דו האסט קינדער אין שטוב וואס דו דארפסט זיי וואטשן, דאס מיינט קלענערע קינדער, ס'הייסט א מיידל ביז די זעכצן זיבעצן און א בחור ביז די זעכצן זיבעצן הייסט נאך א יונג אינגל, טארסטו נישט גיין הערן תקיעת שופר, ס'איז פונקט די זעלבע ווי ווען דו זאלסט גיין צוגנבענען פון עפעס א פרוי דיין נעיבער צען דאלער און זאגן איך געב לעילוי נשמת ר' מאיר בעל הנס צדקה, דער אייבערשטער האט עס עקסעפטעד.

די אמת'ע טאטע הו קלעימס וויקטארי פאר די קינד. די זעלבע האב איך ענק פארציילט פאר דרײַ יאר צוריק דער טאטע געוואוינט מיט אן עלף יעריג מיידל ער איז געקומען מאכן קידוש. לאז נישט אריין דיין טאטן נאר אז דו ביסט דארט. און נישט דיין שווער אויך נישט. דזשאסט ביקאוז דיין שווער איז געווען לאקי דיך צו באקומען מיינט נישט אז ער איז נישט קיין חזיר. ענד איט דאזענט מין יור טשילדערן אר נאט ביוטיפול אינאף ער זאל זיי נישט טוהן וואס מען טאר נישט. ער קען נאר כאפן נעמט נאנטע משפחה ווייל מיט א פרעמדן ווי קומט ער צו צו יענעם. בי זייער זייער קערפול. יעצט די אלע גרויסע שילן ווי מען דאווענט און ווי מען שטופט זיך קודם מ'איז דא אונטן און אויבן, מען גייט און מען קומט, מען דרייט זיך, ס'איז צרות. פאר אפאר יאר צוריק כל נדרי ביינאכט איז געווען א צניעות'דיג בחור'ל פון צוועלף א האלב יאר און אונטן אין די טוילעט אין סאטמאר אין וואן פיפטי טו ראדני איז געשטאנען א חזיר מיט א לאנגע ווייסע בארד און ער האט געכאפט דאס קינד און יענער שרייט אים טייערע איד ס'איז דאך יום כיפור ביינאכט! זאגט ער הו קעירס, ער איז געגאנגען אין טוילעט, ער האט אים נישט געלאזט ער זאל זיך צוריק לייגן די ערבה, און ער האט מיט אים געטוהן כל דבר אסור. רבותי, דאונט טראסט די האולינעס פון יום כיפור, דאונט טראסט די האולינעס פון ראש השנה, און דאונט טראסט עניטינג. ווען די אנשי כנסת הגדולה האבן געהארגעט דעם יצר הרע פון זנות איז ארויסגעפאלן א ברענעדיגע לייב פון קודש קדשים. אפילו אין ארון קודש זאלסטו נישט טראסטן קיינעם, יו נעווער נאו וואט איז גאנע העפן. די פרויען זענען פטור פון תקיעת שופר, ס'דא פלעצער ווי מ'האט מען בלאזט פאר זיי נאכמיטאג, ס'איז זייער א פיינער מנהג, ס'איז ביוטיפול, באט למעשה זענען זיי פטור, זיי ווילן טון די מנהג, פיין, אבער אויכעט נאר ווען זיי האבן דעם מאן וואס ער וואטשט די קינדער, טאמער דארפן זיי איבערלאזן א נעיבער אדער א עלטער מיידל, אדער אפילו א אייגענע שוועסטער א עלטערע, איז עס סועסייד. דאונט דא איט. בפרט נאך יעצט קומט דריי טעג ראש השנה, איז עס זייער א שווערע יום טוב צו וואטשן די קינדער, אזוי ווי נישט וואס, מען דאווענט ביז פיר פינעווע נאכמיטאג, מען שטופט זיך, בקיצור צו מאכן א לאנגע מעשה קורץ, מען קומט אהיים מען איז אליין מיד, מען עסט עפעס, מען שטייט אויף פארטאגס ווייל מען האט מורא וועגן שלאפן, מען פאלט א דרימל ביים טיש, מען קען נישט וואטשן די קינדער און די קינדער זענען צולויפן אין אלע זייטן פון די שטאט, סאו דאס זאלט עטס וויסן ס'איז צרות, קינדער זאגן זיי גייען צום טיש, ס'איז שקר, זיי גייען נישט צום טיש, זיי האבן קארס וואס זיי ווארטן אויף זיי אוטסייד, זיי האבן דראגס, זיי האבן אלעס וואט עניטינג דעט יו קען טינק אף, דעי העוו, זיי האבן שלעכטע חברים אויף בראדוועי, דארט ווי איך דאווען קוק איך אסאך מאל אויף בראדוועי קומען שבת נאכמיטאג קארס מיט בחורים און זיי פיקן אויף אנדערע בחורים, ס'איז א אומגליק וואס דא טוט זיך, בי סעיף. דען סארי, דאונט טראסט עניבאדי עניטינג, ס'איז נישט וואס דו מיינסט אז ס'איז. נאכדעם דארף מען וויסן די אלע חברה תהילים'ס מ'גייט נאכמיטאג מיט אהער מיט אהין, דאס איז אסאך פון זיי טוען מען נבלות מיט די קינדער, מ'דארף אויף זיי אלע זייער זייער שטארק אובאכט געבן, מ'זאל נישט לאזן די קינדער זאלן פארכאפט ווערן אין די אלע שמוץ מיט די אלע זנות. בקיצור. דיין תפקיד איז נישט צו הערן שופר, אפילו די מאן אויך נישט. טאמער דער מאן זעט די קינדער שפילן זיך אינעם יארד, פונקט ווי ער איז פטור פון קריאת התורה, איז ער פטור פון תקיעת שופר אויך. יעצט איי ס'איז א מצוות עשה דאורייתא, זייער פיין, אבער דאס קען מען דאך יוצא זיין מיט איין תקיעה אויך, דאס הייסט מיט די ניין תקיעות וואס מען בלאזט צו די דרייסיג, אדער מען זאל מאכן פאר די אלע וואס האבן געוואטשט. די קינדער זאל דער בעל תוקע זיי איבערבלאזן נאכן דאווענען, ס'מוז נישט זיין על הסדר אזוי ווי דער גרעסטער הידור איז, און אין די זעלבע צייט זאלסטו ארויסגיין און וואטשן די קינדער ביים מוסף, ווען מען וועט זאגן וגם את נח באהבה זכרת זאלסטו געדענקען דיינע קינדער, זיי שפילן זיך אין יארד און די חזירים זענען דארט, איך האב ענק געזאגט די יאר גייט מען ארבעטן אז עלטערע בחורים און עלטערע קינדער צוועלף יעריגע זאלן נישט טאטשן צען יעריגע און ניין יעריגע. מען גייט אנהייבן צו ארבעטן יעצט אויף דעם. אן אלטער איד האט שוין מורא, מען געט אים א פליק אין די בארד, מען זאגט חזיר. אבער די יונגע חברה, מען דארף אנהייבן ווייטער צו לערנען קינדער וואטס רייט און וואטס ראנג. סאו ווען איינער העט נישט הערן חזרת השץ און ער העט נישט הערן די הונדערט תקיעות על הסדר, און ער ווייסט אבער ער האט געוואטשט אפאר קינדער, דאס וואטשן די קינדער איז מער ווערד ווי די גאנצע תקיעת שופר. עספעשעלי ווען ער קען דאך דעם תקיעת שופר מאכן אויף אזא אופן ווי עס זאל יוצא זיין ביידע. צי ער שלא על הסדר, אדער עט יוצא זיין מיט די ערשטע דרייסיג תקיעות, עט יוצא זיין מיט די ערשטע ניין תקיעות, שולחן ערוך שטייט אז מ'איז יוצא. עניוועי, א גוטן ערב שבת קודש, פרשת נצבים וילך, די וואך מוצאי שבת, אבער זונטאג אינדערפרי, יעדער וויאזוי ער איז זיך נוהג, הייבט מען שוין אן צו זאגן סליחות, און ראש השנה געפאלט זיך די קומענדיגע וואך דאנערשטאג און פרייטאג, און ס'קומט שבת גראד נאכדעם. קודם האב איך געוואלט זאגן מען זאל זייער אבאכט געבן אויף די קינדער, ס'איז א טריפל הערר, דריי טעג וואס מען דרייט זיך, און מען דארף וואטשן די שילן, מען דארף וואטשן איבעראל אלעס אזוי ווי עס דארף צו זיין. אינטערעסאנט איינער האט מיך אפגעקאלט און האט מיר געזאגט א מורא'דיגן קאמפלימענט, און איך וויל אז די אלע מענטשן וואס זענען מיט מיר, נישט די וואס זעען נישט דעם אמת, די זאלן זען וואס דא גייט פאר. זאגט ער מיר אזוי, ס'איז געווען די וואך די יארצייט פון הרב משה אריה פריינד, דאס איז געווען ירושלימ'ער רב, ער איז געווען סאטמאר ראש ישיבה אויך, און מען האט געזעסן א גרויסע מסיבה פון תלמידי חכמים, פון ערנסטע מענטשן, און מען האט גערעדט אהער, מען האט גערעדט אהין, און ביי יעדע גרויסע שמועס קומט דאך אריין נחום ראזענבערג אויך, ווייל ס'איז דא מענטשן אזוי ווי ברוך מאטקע'ס משפחה, און נחמיה וועבערמאן'ס משפחה, וואס זיי שטער איך מורא דיק און ס'דא אנדערע מענטשן וואס ניין זיי זאגן העי דער מענטש האט געמאכט ארדענונג עניוועי וואס זענען זיי געזעסן און מ'האט גערעדט האט זיך איינער עפעס אנגערופן א מיאוס ווארט א מנוול ער איז מכשיל די גאנצע שטאט שרייט א צווייטער דו האסט א גרויסן טעות מיט דעם מענטש דער מענטש האט געברענגט אריין קדושה וטהרה אין די גאנצע שטאט און ער זאגט לולי דמסתפינא וואלט איך געזאגט ער האט געברענגט א גרעסערע קדושה ווי די רבי זכרונו לברכה די דברי יואל. פרעגט יענער ביסט משוגע אזוי צו רעדן? זאגט ער לאמיר דיר זאגן, די רבי האט גערעדט פון חטא הידוע, וואס דער חטא הידוע איז האט ער נישט ארויסגעזאגט. אגב ס'איז געזעסן אמאל א בעלזער איד ר' יושע בעלזער געזעסן ביים רבין ביי שלוש סעודות ביי שובבים און די רבי האט גערעדט פון חטא הידוע און אין בעלז האט מען נישט אזוי גערעדט פון די אלע עניינים. ער איז צוגעגאנגען צו א איד און פרעגט אים וואס איז דאס דער חטא הידוע זאגט ער פונקטליך וואס דאס איז ווייס איך נישט איך מיין ס'איז די בחירות וואס די רבי שטורעמט קעגן. דעם, זאגט ער, און למעשה האט דער רבי איבערגעלאזט א שטאט ליידער פול מיט חזירים, עס איז נישט חלילה דעם רבינ'ס שולד, דער רבי האט געהאלטן אז מען לערנט מיט די קינדער, עס איז יעצט געווען אין איד אויף פעידזש טוירטי עיט איז געווען אן ארטיקל, ר' אהרן הערש סאמעט איז געווען דער ערשטער מלמד אין בארא פארק און דער רבי האט אים אנגעזאגט אזוי שטייט דארט און דו זאלסט רעדן אפן מיט די קינדער וועגן קדושה און וועגן צניעות, נאר דער מענטש האט געהאט איין מזל א שלעכטן אז ס'איז כל משרתיו ארום און ארום איז געווען רשעים, דער מענטש איז געווען א צדיק יסוד עולם, אונז וועמיר אים קיינמאל נישט פארגעסן, זיין צדקות, זיין צדקה אין ארץ ישראל, ווען ער איז נסתלק געווארן איז געשטאנען מי יתן תמורתו האבן זיי געשריבן מי יתן תרומתו, ווער וועט אונז געבן דעם רעבנס תרומות, דער מענטש האט געשיקט געלט איבעראל, און יעדן צובראכענעם הארץ האט ער אויסגעהערט, איז למעשה ס'איז נישט זיין שולד, ער איז געווען ארומגערומען מיט רשעים און ער האט געמיינט אז זיי זענען זיינע פרענדס, עניוועי, זאגט יענער ווייטער. זאגט ער, און דאס איז געווען אונזער רבי זכרונו לברכה, און קומט דא א נחום ראזענבערג און ער האט אראפגעשטעלט אזאלעכע פעסטע יסודות, און ער הייבט אן אויסצורעכענען אלעס, וואטשען שולן, וואטשען מקווה'ס, דאס יענץ, ער נעמט זיך רעדן און רעדט און רעדט און רעדט, און בקיצור דער עולם זאגט, דו ווייסט וואס איך וויל דיר זאגן, ביסט אפשר גערעכט אויך. יעצט, איך נעם נישט קיין קרעדיט מער פונעם רעבן חס ושלום, איך בין א תלמיד און א שליח פונעם רעבן, ווי האב איך מיך אויסגעלערנט זיך צו שלאגן קעגן די וועלט, פון אונזער הייליגן רעבן. אונזער רעבן האט נישט אינטערעסירט גארנישט, טו וואס דו ווילסט, זאג וואס דו ווילסט, איך גיי מיין וועג און דו גיי דיין וועג. און די חוצפה דקדושה, דאס האט געברענגט ס'זאל זיך קענען אהערשטעלן אזא הייליג דור, מ'האלט דאך שוין ביים דריטן דור, נאר וואס ס'איז דא אפאר רשעים וואס זיי צוברעכן דעם דור. דער דברי חיים האט אמאל געזאגט, נאך די עבודה פון יום כיפור, צו גיין שינאווער רב, נו טאטע פארוואס ברענגסטו נישט משיח'ן, האט ער געזאגט, ווייל. ס'פעלט נאך אויבן אין בית המקדש די פרוכת, פרעגט ער טאטע נו פארוואס מאכסטו נישט דעם פרוכת, מיט דיין קדושה קענסטו דאך בויען א פרוכת, זאגט ער כ'האב עס שוין געבויעט און ס'איז געקומען א רשע הידוע און ער האט עס צוריסן און אראפגעריס אראפגעפליקט פון פלאץ, איז הויכע סודות ווער דער רשע הידוע איז, איך ווייס נישט ווער ס'איז געווען אין דברי חיים'ס צייט דעמאלטס וואס ער האט געשטערט אידישקייט אבער למעשה האט ער געזאגט אונז האמיר עס שוין געבויעט און מ'האט עס צובראכן, די זעלבע דא אויך, דער רבי האט געבויעט געבויעט געבויעט, צוויי דריי די דריטער דור איז שוין ממש אין דר'ערד, נישט אז זיי ווייסן נישט פונעם רעבען זיי ווייסן נישט וואס דער רבי האט געוואלט נאר זיי האלטן אז דער רבי האט געוואלט בשיטה אז מען זאל גיין צו ערכאות. איינער אן ערנסטער רב קאלט מיך אן און ער זאגט מיר עפעס א מראה מקום אין ישמח משה שטייט דארט קלאר אז טאמער איז די בעל דין איז א שווערע בעל דין זאל מען גיין אין ערכאות זאג איך אים דאס דארפסטו נישט אנקומען צו דעם ישמח משה דער רבי האט עס אין די תשובות אויך דער רבי זאגט ווען איינער איז א מסרב לדין זאל מען גיין צו ערכאות. אבער די שאלה איז וויאזוי ביסטו געווארן א מסרב לדין? ווי מעג אהרן און זלמן לייב זיצן אין ערכאות און זיי גלייבן נישט אז דער אייבערשטער לאזט עס נישט טון? ווי מעגסטו זיין א מסרב לדין? ווי מעגסטו זיין א גבר אלם? כאפסט דען נישט אז טאמער דו גייסט צו א ערכאות און נישט צו א דין תורה, וועלכער איד וועט שוין גיין צו א דין תורה? קיינער גייט טאקע היינט שוין נישט צו קיין דין תורות, אלעס גייט אין ערכאות, כ'האב ענק געזאגט, אין טרי טוירטי דזשעי סטריט איז דארטן דא די קאורט פון מענטשן וואס זיי גט'ן זיך, פון אלימאני, פון וויזיטעישאנס, א שורה ארום די בלאק, און פופציג פראצענט, פערציג פראצענט לאמיר זאגן זענען אידן. דאס האט דער אייבערשטער געוואלט ווען ער האט אונז געגעבן די תורה אויפן בארג סיני כאיש אחד בלב אחד? קען זיך דען נישט פארגלייכן די אלע קלייניקייטן? עס איז אלץ קלייניקייטן, איך וועל מסביר זיין פארוואס. לאמיר זאגן מען וועט זיך פארגלייכן אז אהרן פארלירט אזויפיל און אזויפיל פון די ירושה. ס'איז טאקע צוויי דריי הונדערט מיליאן דאלער, אבער וועיט א מינוט, דו האסט אויף דעם געלט קיינמאל נישט געארבעט, און דו האסט עס קיינמאל נישט קענען פארנוצן, ס'איז נישט געלט וואס דו דארפסט האבן, ס'איז נישט אן ארעמאן ווי ער האט ממש נישט צו לעבן און ער שטארבט פאר הונגער, ס'איז אלץ לוקסוס לוקסוס לוקסוס, סאו וואס איז די גרויסע זאך? האסטו פארלוירן? האסט דיך נישט געפלאגט דערויף, שבין יום. גידל ובין לילה הלך, אינמיטן טאג איז עס אויפגעוואקסן און ביינאכט איז עס אוועקגעגאנגען און פארטיג. יעצט אז ס'קומט אזעלכע הייליגע טעג ווי ראש השנה יום כיפור און סוכות איך ווייס באמת נישט מיט וואסע רעכט זיי האבן מוציא צו זיין כלל ישראל דער אמת איז היינט איז מען נישט מוציא מיט תפילה במילא היינט דאווענט יעדער איינער פאר זיך מען איז נישט מוציא קיינעם שטייט אין שלחן ערוך אז מען זאל אין ראש השנה מעג מען דאווענען אביסל העכער איז דער של"ה הקדוש איז מסביר אז דאס איז געווען אין די צייט פון שלחן ערוך ווייל דעמאלטס עס פלעגטן קומען די די אידן פונעם דארף פלעגן אריין קומען זיי האבן נישט געקענט דאווענען און מיט דעם וואס זיי האבן אויסגעהערט יעדע זאך האבן זיי יוצא געווען איך ווייס ביי די ספרדים ווער ס'דאוונט אין א ספרדיש מנין ווייסט אז די בעל תפילה זאגט הויך ווארט די ווארט יעדעס ווארט דא מענטשן וואס זיי קענען נישט דאווענען זענען זיי יוצא מיטן בעל תפילה אבער נעמען א מענטש תקיעת שופר דאס מוז מען יא יענעם מוציא זיין יעצט אויב זענען שקצים וואס זיי זיצן אין ערכאות ווייס איך בכלל נישט וויאזוי מען קען מוציא זיין אזאלכע מענטשן. וויאזוי זיי קענען מוציא זיין אנדערע וויאזוי זיי קענען פאר זיך מוציא זיין. כ'האב פונקט מסביר געווען. מ'שלאגט זיך ארום אהרן און זלמן לייב. דער עולם מיינט נאר ס'איז דער חילול השם וואס דא גייט פאר. ניין, ס'איז אסאך ארגער אויך. זיי ווילן נישט בודק זיין צומת הגידין, די זאליקא קלאב, ווייל אהרן איז יא בודק און אהרן שרייט מ'דארף בודק זיין. ביי די וועי, איך האב שוין געזאגט מיט צוויי יאר פאר אהרן האט בודק געווען אז ער האט צומת הגידין. ווייל איך האב געקויפט זיינע טשיקנס און איך האב זיי געזעהן. און איך האב שוין אנגעהויבן צו פארפירן דעמאלטס. נאָר װאָס, יעצט האָט ער זיך ארויפגעכאפּט אויף מיין װאָגן. אַהאַ! דערמאַנט מיך, אַזױ װי איך האָב געקענט אַמאָל איינעם, אַ גרויסער גנב געווען, צו אַלע האָבן אים געקענט, ער געזעסן תפיסה אין ענגלאַנד און אין ארץ ישראל, אין אַמעריקע, האָט אים געפירט פון איין תפיסה צו די צווייטע. אַ געווען אַזאַ ליגנער, איינמאָל שרייט ער אַרויס אין מאה שערים, איך קום יעצט פון הילטאָן האָטעל, און עפּעס אַ משוגענער אַמעריקאַנער װאַרפט הונדערטער דאָלער יעדע מינוט. יעדע מינוט גיט ער אַ װאַרף אַרויס פון די פענסטער אַ הונדערטער, און יעדער לויפט און מ'כאַפּט. בקיצור, מאה שערים האָט דאָס געהערט. האט יעדער אויפגעכאפט און מ'איז געלאפן כאפן דעם הונדערטער פאר וואס מען איז דער מענטש זעהט אז יעדער לויפט פרעגט ער אוואו לויפט מען אוואו זאגט מען סהייסט מען ווארפט הונדערטערס אין הילטאן האטעל איינער אין ירושלים ווארפט הונדערטערס זאגט ער נו אויב אזוי וואס טוה איך דא לאמיך אויך לויפן כאפן א הונדערטער ער כאפט נישט אז ער האט די גאנצע ליגנט און ער האט אנגעדרייט דעם גאנצן ליגנט און ער לויפט יעצט גלייבן זיין ליגנט און לויפט כאפן דעם הונדערטער. דאס זעלבע דא אויכעט, ער האט זיך ארויפגעכאפט אויף מיין וואגן אז ס'איז דא צומת הגיד, קיינמאל האט ער דאך אויך נישט בודק געווען צומת הגיד, איך קום פון ארץ ישראל, כ'האב דארט געלערנט, איך ווייס וואס דאס הייסט בודק זיין צומת הגידין, איך געדענק ווי ר' מאיר בראנדסדארפער פלעגט שטיין דארטן ביי די עדה און ער האט מיר געוויזן, און איך געדענק ווי הרב לאנדא האט אונז געוויזן ווען אונז האמער געלערנט יורה דעה, לעבן וויזשניצער בית החיים איז געווען די שלאכט שטיבל, האט אונז אלעס געוויזן, אונז קען מיר די ענינים, כ'ווייס נישט איך האב ענק שוין אפילו פארציילט די מעשה אמאל ווען כ'האב חתונה געהאט מיט. פערציג יאר צוריק האב איך געוואוינט אין ראדני סטריט, ס'איז געווען אמאל מיין ווייב האט געקאכט אויף יום טוב, און כ'האב געזען אינעם טאפ אויפן הינדל, נאכדעם וואס ס'איז געווען שוין אפגעקאכט לכבוד יום טוב, האב איך געזען אז דאס איז א שאלה פון צומת הגידין, בקיצור צו וועם גייט מען פרעגן א שאלה, איז אודווארער רב האט געוואוינט לעבן מיר, אבער אודווארער רב האט געזאגט ער איז נישט אזוי באקאנט אין די צומת הגידין בפרט ווען ס'איז געקאכט איך זאל גיין צום פאפא רב, גיי איך אריין צום פאפא רב מיטן טאפ אלעס, איז געווען דארט די רעבעצן.

דערקענט, און פרעגט ער מיך, זאג מיר, דו האסט צו עסן אויסער דעם פלייש עפעס אויכעט? זאג איך אים, יא, מיין ווייב האט געמאכט א בהמה פליישענע, איז אביסל געבאקן פלייש וואס זי האט געמאכט. זאגט ער, יעצט לאמיך דיר עפעס זאגן, דער צום איז טריפה דאורייתא, צומת הגידין טריפה דאורייתא. אבער זאג איך פארן רב, כ'האב אזוי פארשטאנען, וועגן דעם בין איך אייך געקומען פארדרייען א קאפ, ווייל כ'האב אויך אזוי מורא געהאט. פרעג איך אים, וואס איז מיט די אלע אנדערע טשיקנס, כ'מיין, איך ווייס דען וועלכע חלק קומט פון דעם וועלכע פון יענעם? זאגט ער, הער אויס, די אלע וואס דו האסט יעצט, און דו האסט א ספק צו דאס איז פון דעם, דאס טארסטו נישט עסן. זאגט ער מיר, אבער זאלסט געדענקען, נאך יום טוב זאלסטו כשר'ן דעם טאפ, דו האסט געקאכט נבילה דאורייתא אין דעם טאפ. ניין, אונז האמיר נאך מיטגעלעבט מורה הוראות, אונז ווייס מיר, די שאפראנער רב זכר צדיק לברכה, איז דער מענטש פלעגט, איך דענק אונז האמיר געלערנט אין ישיבה אין בעדפארד עוועניו, און יעדן נאכ, יעדן לאנטש טיים פלעגט ער אהיימגיין, און ער פלעגט זיך אפשטעלן אין סאטמארע בוטשער סטאר און באקוקן, ס'געווען דארט צען פופצן שאלה'דיגע פליישן, און שאפראנער רב האט עס באקוקט, ער האט געזאגט דאס איז כשר, דאס איז נישט כשר, געדענק איך דען נישט די אלע זאכן? אונז זעמיר דאך אויפגעוואקסן מיט א מורה הוראה אינאיינעם מיט א הייליגן רבי'ן, עניוועי סא אונז האמיר געוואוסט וואס דאס איז, האב איך שוין דעמאלטס געשריבן מ'איז נישט בודק צומת הגיד, דעמאלטס האט אהרן געלאכט. נאכדעם ווען דער כהן האט אים געכאפט מיט מאסקאווע דאק מוז ער דאך תשובה טון און איז ער ברוגז אויפן ברודער צומת הגידין. יעצט דער ברודער הייבט אן מען טאר נישט בודק זיין פארוואס ווייל אהרן איז יא בודק מוז איך דווקא נישט בודק זיין. כ'האב ענק שוין דערציילט ס'איז געווען אמאל א גרויסער תלמיד חכם ראש הקהל די רב האט געזאגט א שבת הגדול דרשה און דער האט געקענט אריינרעדן און פרעגן, געקענט אנפרעגן דעם רב אויך אפאר מאל, ס'איז געווען געפערליך, קיצור ויהי היום דער ראש הקהל איז געשטארבן. געדארפט אויפנעמען א צווייטן ראש הקהל, דער צווייטער ראש הקהל געווען אסאך רייכער ווי דער ערשטער אבער געווען א גרויסער עם הארץ, האט געפרעגט א חבר, און וואס זאל איך טון, דער אלטער ראש הקהל פלעגט דאך אריין פרעגן און אפפרעגן דעם רב, זאגט ער הער וואס וואס דער רב וועט זאגן עסטו זאגן פארקערט, סא בקיצור דער רב שטעלט זיך אויף און ער זאגט, דער רמב ם ברענגט אין הלכות חמץ ומצה אין דעם און דעם פרק און אין דעם און דעם משנה אזוי און אזוי, רופט זיך אן דער ראש הקהל פארקערט פונעם רב, דער רמב ם ברענגט. נישט אזוי? דער עולם נעמט זיך קוקן, וואו, ס'איז נישט ער געווען דער גרעסטער תלמיד חכם דרא, וויאזוי קען ער אזא רמב ם און אזוי גוט נאכזאגן? בקיצור, זאגט דער רב, ניין, ווייסטו וואס? לאמיר ברענגען א רמב ם. ווייל דער רב האט דאך געוואוסט דער רמב ם זאגט יא אזוי. זאגט דער ראש הקהל, ניין, ווייסטו וואס? און לאמיר נישט ברענגען א רמב ם. דעמאלטס האט זיך דער עולם צעלאכט. געזען ס'איז א לץ. וואס דער רב זאגט זאגט ער פארקערט, זיי האבן געמיינט קודם ער זאגט אז דער רמב ם זאגט נישט אזוי, האבן זיי געמיינט טאקע אז דער רב האט זיך טועה געווען, און דער האט אנגעהויבן לאמיר נישט ברענגען א רמב ם האבן זיי שוין געזעהן מיט וועם זיי האלטן, יעצט אין די תורה הקדושה שטייט אז מען דארף בודק זיין צומת הגידין, זאגט זאלי'קע ווייל מיין ברודער אהרן איז בודק צומת הגידין, על'יך מאכן פארקערט על'יך נישט בודק זיין צומת הגידין, איר פארשטייט וואס די תוצאה. ס'דא א פראבלעם מיט די ווייץ, ס'האט גערעגנט א גאנצן זומער, העווי רעין, איז דא א גאנצע פראבלעם פון ווי מ'האט געשניטן ווייץ, אהרן האט נישט דעם פראבלעם, זיי האבן דעם פראבלעם, הייבט זיך אן יעצט א פראבלעם, אזוי ווי מיין ברודער אהרן נעמט דאך פון אריזאנע, טאר איך נישט נעמען פון אריזאנע, די מחלוקת האט צוגעברענגט אז אונז האבן שוין נישט קיין כשר'ע מצה, די מחלוקת האט צוגעברענגט אז אונז האבן נישט קיין כשר שטיקל פלייש, און די מחלוקת האט צוגעברענגט אז יעצט האבן מיר גארנישט מער כשר, דאס אלעס. דאך אזא מין אומגליק וואס מ'האט געטון דא מיט כלל ישראל ס'לאזט זיך גארנישט זאגן, איז למעשה ס'קומט יעצט פאר ראש השנה איז זיי גייען מוציא זיין דעם ציבור, זיי זענען באמת על פי הלכה נישט מוציא קיינעם, ס'פעלט אונז תקיעת שופר, ס'פעלט אונז המתקת הדינים, און זיי מיינען זיי וועלן קענען אנהאלטן אזוי אויף אייביג. זאלי'קע האט געקויפט א הויז דארטן אין איך ווייס אין נארט מיאמי, ער איז געגאנגען באקוקן די מקווה צו ס'כשר, האט אים דער ראש הקהל דארטן געוויזן ווידער פונקטליך אלעס מיט אלע הידורים, פרעגט ער ווער האט עס געבויעט זאגט ער נחום ראזענבערג האט ער די ערשטע שאלה פארוואס האט מען גענומען נחום ראזענבערג זאליקא ווען די האסט נאך געשווימען מיט א מיט א ביקיני בעידינג סוט און ביסט געזעסן און געשפילט שאך דארטן ביים סווימינג פול בין איך שוין געפארן ארום די גאנצע וועלט מאכן מקוואות פארשטייסט סא וועגן דעם האבן זיי מיך גענומען ס'איז נאך געווען פאר דיין פארשטינקענעם חרם וואס די האסט אונטערגעשריבן וואס ביי די וועי דאס איז אויך א זאך וואס דו טארסט נישט מוציא זיין דעם עולם, איך האב ענק אלע צוריקגעלייגט אין חרם, יעדער רב וועם איך האב צוריקגעלייגט אין חרם איז אין חרם לויטן דעם אב, מען טאר ענק נישט מצרף זיין צום מנין, עטס קענטס נישט יוצא זיין גארנישט, און וועגן דעם קומט זיך אזויפיל צרות ליידער פאר כלל ישראל, וועגן דעם גייען נישט ענקערע תפילות ארויף. עטס מיינט ס'איז א דזשאוק? ביז יעצט האט סאטמאר געוויסט זיי קענען טון וואס זיי ווילן, זיי קענען באגראבן וועמען זיי ווילן, זיי קענען אלעס, היינט זעט מען ס'נישט אזוי, עטס זענטס נישט קיין בעלי בתים אין שטאט, קיינער פרעגט ענק נישט, ס'האטס ענק ענקער קרעמל, קענטס ארויסווארפן א מענטש פון אלע שולן, און אז האטס עס געטון, איך האב ענק צוריקגעלייגט אין חרם, ביסטו אין שול און דו ביסט אין חרם, מענטשן גייען אלע אנווינטשן א כתיבה וחתימה טובה און די אלע אנדערע זאכן, ס'איז ס'איז לופט געשעפט, עס זענטס אין חרם, עניוועי, סאו, בקיצור, פרעגט ער יענעם פארוואס מ'האט גענומען נחום, זאגט יענער דו ווייסט וויפיל יארן דאס איז, די מקווה איז אלט פערצן פיפצן יאר, און ווען. ס'איז דא א פראבלעם מיט א דאך אלעס אונז האמיר זיין נאמבער און אונז רוף מיר אים אפ און ער קומט אראפ און ער האט עס געבויעט אן א געלט און ער קומט פארעכטן אן א געלט און ער קומט טוישן רעגן וואסער אן א געלט וואס וואס פרעגט ער אזא משוגענע שאלה פארוואס מען האט אים גענומען ווייז מיר איינער פון דיינע רבנים וואס זיי קומען דא אראפ אפילו ווען מען צאלט זיי גרויס געלט און זיי זיצן ער נעמט זיך דא א א דירה און ער זיצט דא ביז ער פילט נישט אן מיט רעגן וואסער, אמאל קען עס דויערן א וואך און צוויי, דער משוגענער איז ביזי מיט איין שאלה וואס משה פרידמאן האט אים אויסגעלערנט, וואס האט עטס גענומען נחום ראזענבערג? עניוועי, איך האב אים צוריק געלייגט אין חרם, און דער סוף גייט זיין ער האט זיך געקויפט דארט א דירה, יאקאבאוויטש האט אים געקויפט זיך געוואלט אפוואשן די אשת איש צו דארטן די שניר ארור שוכב עם כלתו, אלע זיינע שייגעצשטיק וויל ער אפוואשן, און דעם ברודער'ס שייגעצשטיק, און האט אפגעקויפט דארט א דירה. וואס מיינסטע? דער עולם איז אזוי גערעגט דארטן זיי ווילן ארויס גיין מיט א גרויסן פראטעסט אזוי ווי מען גייט תמיד ארויס קעגן יעדן. ווי א מנוול זיצט ער אין ניו יארק. די חברה האבן אנגעפירט א גאנצע שטאט מיט מנוולים, געבעקט די מנוולים, און יעצט שטייט זי נישט גוט. ישיבה אוניווערסיטי שטייט זייער נישט גוט, זיי האבן געבעקט די מנוולים, ס'איז דא לאוסוטס, ס'קומט שוין ארויס נאך א לאוסוט, ס'האלט שוין ביים דריטן לאוסוט, ס'איז לעבעדיג געווארן אין די גאנצע שטאט, ס'איז דא א רב וואס איז געפארן אויפטוהן אויף אוסטראליע, אין בוקע ראטאן וואוינט ער, האט מען אים געזאגט קענסט דארטן בלייבן, דו האסט דאך געבעקט חזירים און דו האסט א רב וואס ער איז א חזיר, ס'איז דא רב דרוקמאן וואס איז דער הויפט פון אלע ישיבות בני עקיבא, ער האט אונטער זיך, ע ע סאטמאר האט איין ישיבה, ער האט אונטער זיך מסתם פיר פינף הונדערט ישיבות, ער האט געבעקט פעדאפיילס און מען וויל יעצט ער זאל רעזיגנירן, מ'וועט נאכאמאל האבן זאליקאן זאל רעזיגנירן און אהרן זאל רעזיגנירן, און דאס גייט זיין, ווייל צוביסלעך פארן מיר אונז זייער גוט מיטן אייבערשטנ'ס הילף, דער אייבערשטער זעט מען שלאגט זיך פאר די קינדער און ער העלפט אונז צו, סאו. למעשה קענען זיי נישט יוצא זיין דעם ציבור, און דו קענסט טאקע אנפייפן, קענסטו אנפייפן די תורה אויכעט, דערווייל איז עס דרך רשעים צלחה, דערווייל זענט עס פארט עס זייער גוט מיט אלע ענקער חילול השם'ס, אבער האט עטס אראפגעברענגט יעדע שטיקל יראת שמים, יעדע שטיקל קדושה וואס דער רבי האט אריינגעהארעוועט אין אונז. עניוועי, סאו יעצט לאמיר צוריקקומען דא צו וואס דא טוט זיך. מען דארף אנהייבן צו וואטשן די קינדער און מען דארף מאכן זיכער אז ס'זאל נישט געשען קיין אומגליקן. יעצט איינער האט מיך געפרעגט, איך האב זייער שטארק געשריגן פאריגע וואך און ער האט נישט פארשטאנען פונקטליך וואס דא גייט פאר, איך גיי יעצט עס מסביר זיין נאכאמאל באריכות, ס'דא אן ארגענעזעישן, יעדע זאך האט אן ארגענעזעישן, ס'וועט זיין באלד אן ארגענעזעישן פון בלעם הרשע'ס מ'זאל חתונה האבן מיט אן אייזל, אלעס וועט זיין. ס'דא אן ארגענעזעישאן וואס זענען געי. געי הייסט זיי ווילן וואוינען חתונה האבן א זכר מיט א זכר. און זיי ווילן מאכן משכב זכר. דאס איז זייער אינסענטיוו פון לעבן. למעשה ס'האט געדויערט בערך פערציג יאר זאלן פייטן אז מ'זאל זיי אנערקענען. כדי מ'זאל זיי אנערקענען איז מען דורכגעגאנגען אסאך פראבלעמען. סייקייטריסט אין די גאנצע וועלט האבן טעסטיפייד אז דאס איז נישט קיין קראנקהייט, ס'איז נישט קיין משוגעת. ווייל טאמער ס'איז א משוגעת וואלט מען דאס נישט ליגעלייזט. ס'איז גאר א נארמאלער וועי אוו לייף. איינער האט ליב טשיז קעיק? איינער האט ליב לעמאן שיפאן, און איינער האט ליב אייזקרים, דאס איז א וועי אוו לייף, ס'איז נישט אויסגעהאלטן על פי תורה, ווייל דער אייבערשטער האט דאס מערסטע פיינט משכב זכר ארגער ווי ער האט פיינט אן אשת איש, און דער סימן איז זייער פשוט, אן אשת איש איז בחנק, די שוואכסטע מיתה, משכב זכר איז בסקילה, די שטארקסטע מיתה. היינט איז ביי ביידע נישט שייך ווייל ס'נישט דא קיין מיתת בית דין, אבער פון דעם זעט מען דעם חומר העונש, זעט מען ווי ווייט דער אייבערשטער האט עס פיינט. היינט פאלן זיי ביידע אריין אונטער כרת כריתות. למעשה איז אזוי, זיי האבן געקענט פייטן גענוג לאנג ביז זיי האבן דורכגעקראכן אז מען קען ליגעל חתונה האבן, מען קען ליגעל נעמען א מארטגעדזש, דאס איז אלעס איז ליגעל. יעצט ס'איז דא א נייע ארגענעזעישן און זיי האבן זיך געגרינדעט איבער גאנץ אמעריקע און די חברה האבן יעצט געמאכט א גאנצע. צאמקום אין א שטאט וואס עטס גייטס נישט גלייבן, די שטאט איז טעקסעס, האב איך געוואלט זאגן רבותי איך בין אויס טעקסעס רב. זאלי קאן האט מען געוואלט ער זאל אויסזען פונקט ווי דער דברי יואל, האט מען אים געשיקט אויף ארץ ישראל צו זיין אנדערטהאלבן יאהר דארט א רב, און נאכדעם טוט ער זיך שרייבן ער איז סאטמאר רב אין אמעריקע מלפנים אין ארץ ישראל אזוי ווי אויפן דברי יואל.

איז מען צאמגעקומען אין אן אסיפה דארט און זיי האבן געפלאמט פייער אז אזוי ווי מען האט עקסעפטעד געי, געי איז א וועי אוו לייף, זאל מען עקסעפטן מיט קליינע קינדער זאל מען אויך קענען מאכן משכב זכר. יעצט די געזעץ איז אז ביז אַכצן טאר מען נישט און פון אַכצן איז עס קאנסענט. ווילן זיי מען זאל עס מאכן יעצט זיבעצן, נאכדעם זעכצן, נאכדעם פֿופֿצן, וואטשן צו. און זיי האבן אזוי ווייט געפייט. שרייבן זיי דארטן אז טאמער איינער זאגט איינעם אפ ווייל ער איז געי צו ער זאגט אים מוסר אז ער איז געי זאל מען אים קענען איינזעצן? דו דיסקרימינעיטסט יענעם. ס'איז געווען איינער האט נישט געוואלט מאכן א העפי בירטדעי קעיק פאר א געי קאפל האט מען אים געמאכט יענע צרות ער האט געשריגן איך בין א רעלידזשעס גוי און איך וויל עס נישט מאכן סאו דו קענסט נישט יענעם אפזאגן ווייל דו האסט מיט אים א פרייוועט סכסוך. אזא זאך איז נאר דא אין וויליאמסבורג וואס ס'ארבעט אזוי אז מען מאכט א חתונה זאל דארט און איך ווייס אוהעל פייגא צו וויאזוי. און א קרוב משפחה מאכט חתונה און א חבר מאכט חתונה זאגט מען נחום ראזענבערג טאר נישט אריינקומען זעהט אויס אין אלט סיגעט מארמאראש אינעם אזיאטישן וועג אין סאקמער און אין די אלע אזיאטישע שטעט האט מען זיך אזוי געפירט סאו ווי זענט עטס אנגעקומען אז ס'נישט געבליבן א זכר נישט פון די שטעט און נישט פון די מענטשן דער אייבערשטער האט חרוב געמאכט דעם בית המקדש פאר פאר איין מענטש וואס מ'האט אים נישט אריינגעלאזט אויף א חתונה בדרך כבוד וואס מיינט עטס ווי וועט עטס אנקומען עניוועי האבן זיי געמאכט אזא זאך אז זיי ווילן אז מען זאל מאכן יעצט ליגעל און מען זאל קענען וואוינען מיט קינדער. יעצט, יעדער לאכט איבער, ס'וועט נישט דורכגיין. טראסט מיר, געב עס צוואנציג דרייסיג יאר און ס'איז דורך דאס געזעץ. סא די איינציגע זאך וואס אונז האמיר ברוך השם אויפגעטון, איך האב אויפגעטון, איז אווערנעס. איך בין נישט געווען דא צו מאכן אן אווערנעס און טאמער מען פאלגט נישט זאל מען איינזעצן. די איינזעצן איז געקומען פון זיך אליינס ווייל מענטשן. זיי זענען געקומען פארווארד, דעי וואס סיק ענד טייערד צו באהאלטן עס, ס'אנגעהויבן אלע צו קומען פארווארד, האט מען אנגעהויבן איינצוזעצן מענטשן, אבער מיין האטליין איז געווען געמאכט אויף אווערנעס און דאס האב איך ברוך השם אקאמפלישט, יעדעס קליינע יונגל פון חדר ווייסט מ'טאר אים נישט רירן, איך בין געווען ברוך השם דעם זומער האב איך געהאט אכט מקווה'ס אונטער מיין הענט. אנגעהויבן פון פיטסבורג און אריינגעגאנגען ביז לואיוויל קענטאקי און דורכגעפארן נאך פיר גרויסע שטעט, ברוך השם היינט האב איך נאך א שווערערן דזשאב ווי אמאל, ווייל אויסער דעם וואס איך ענדיג די מקווה זאג איך יענעם הער אויס איך זאג נאך פאר איך קום אראפ דאס איז מיין וועבסייט גיי ארויף וועסטו זען אז איך בין עוסק אין פראטעקטן טשילדרען, בקיצור בין איך געגאנגען פון די אכט מקווה'ס וואס איך האב געהאט איז זעקס מקווה'ס האבן אנגענומען מגינו מגינו. ס'איז א איד א מולטי מיליאנער האט געמאכט אן ארגענעזעישן און ער געט פעמפלעטס וויאזוי מען זאל לערנען מיט די קינדער, ס'איז דא פאר טיטשערס פעמפלעטס און ס'איז דא פאר עלטערן פעמפלעטס, ס'איז א מורא'דיגע מאוומענט, כ'האב דאס געשריגן די גאנצע צייט מען דארף מאכן ליטערעטשור, מ'האט געמאכט ברוך השם, און ער טיילט עס אומזינסט, גרויסע מיליאנערן א קאפל א מאן און א פרוי, און זיי שרייבן מיר אלע, שכוח רב ראזענבערג האסט אונז קאנעקטעד צו די רייט סאורס. און ביי אונז לערנט מען היינט סעקשועל אביוז קעגן טשילדרען. איך אליינס ווען כ'האב געענדיגט די מקוה האב איך צוזאם גענומען די פרויען איך האב מיט זיי געלערנט קודם הלכות נידה און אלע הלכות, ס'הייסט איך האב נישט גערעדט מיט די פרויען דירעקט ס'איז געווען די מענער אויכעט און ס'איז געווען א מחיצה ווייל איך האב נישט געוואלט אויסזען ווי נחמיה וועבערמאן, אבער למעשה נאכדעם האב איך גערעדט פון טשיילד סעקשועל אביוז דער עולם האט זיך געעפנט מויל און אויגן וואט איז גאוינג אן, סאו די אווערנעס איז דא.

די וועלט שטייט פאר א דיסטראקשן, איז למעשה ווי האט זיך אנגעהויבן די גאנצע קליפה טמאה דארט ווי איך האב מיך באזעצט אין אוסטן טעקסעס, מילא האב איך געוואלט זאגן פארן עולם איך בין נישט טעקסעסער רב איך בין קיינמאל נישט דארט געווען איך בין מכחיש אלעס און איך וויל נישט זיך שרייבן מלפנים רב אין אוסטן טעקסעס, טעקסעס איז א ריפאבליקען סטעיט זיי האבן זיך אזוי ביטערליך אויסגעגליטשט אז ס'איז ממש נישט צום גלייבן גאנץ אמעריקע שטייט און קוקט ווער ס'וויל זעהן דעם גאנצן ווידיאו. ווי ווייט זי וויל מאכן די געזעצן אז מען זאל מעגן טאטשן א קינד, זאל קוקן אויף מיין בלאג, נחום ראזנבערג דאט בלאגספאט דאט קאם. עניוועי, סאו דאס איז וואס דא גייט פאר, און אונז מוז מען זיך אנהייבן צו נעמען אין די הענט אריין, און אונז מוז מען אנהייבן צוריק צו פייטן. סגייט יעצט קומען די וואלן אין ניו יארק, ווער האט אריינגעברענגט די אלע תועבה'נע געדאנקען? די אידן! גרינפעלד, מיט דעם, מיט יענעם, אלץ אידן! יעדער מוז וואוטן פרא געי, ווייל טאמער נישט, העט מען דיר נישט געבן די פאר טאלער. אגודת ישראל האט עס געטוהן, סאטמאר האט עס געטוהן, די או יו האט עס געטוהן, יעדער האט עס געטוהן ליידער, און וואס ווילט עטץ יעצט? ווילט בעטן דעם אייבערשטן א גוט געבענטשט יאר? דער אייבערשטער האט זיך שוין לאנג צוריק געצויגן אין די הויכע עולמות, שטייט מלא כל הארץ כבודו, דער אייבערשטער איז איבעראל, אבער ווען ס'איז געקומען די חורבן בית המקדש האט יעדער געזוכט דעם אייבערשטן, האבן די מלאכים געשריגן, משה רבינו האט געוואלט גיין רעדן צום אייבערשטן, זאל בעטן רחמים ישיע בנין, האבן די מלאכים געשריגן, דער אייבערשטער האט זיך אוועקגעצויגן אזאלעכע עולמות אז קיינער קען נישט צוקומען. זאגט דער מדרש, און וואס האט דער אייבערשטער געטון אין יענע עולמות? ער האט מיטגעוויינט מיט כלל ישראל. די זעלבע דא אויך, די טירן אין הימל זענען צוגעשפארט, ווי קען קומען אזא אהרן מיט אזא זלמן לייב, און זיי בעטן דעם אייבערשטן געב אונז גוטס, בשעת דו ווייסט אז דו האסט פארשמוצט דעם אייבערשטנ'ס נאמען, און ער ווערט נאך א שליח ציבור, און די מחלוקת האט אנגעמאכט, איך טאר נישט עסן אריזאנע ווייץ, איך וויל ענדערש עסן אוהייאו וואו ס'האט גערעגנט ווען מ'האט אראפגעשניטן. און איך טאר נישט עסן קיין כשר שטיקל פלייש ווייל אהרן איז בודק צומת הגידין טאר איך נישט, די מחלוקת איז נישט סתם א מחלוקת, ס'האט אראפגעברענגט יעדע הלכה אין שולחן ערוך און יעדע דאורייתא מיט יעדע דרבנן, און יעצט גייען מיר בעטן דעם אייבערשטן חטאתי עויתי פשעתי, ס'איז געווען אמאל א ראש הקהל וואס האט אנגעטון גרויסע צרות פאר יעדן, ער האט אסאך פרויען געמאכט אלמנות. ער האט געמאסערט ביי די שטאט, ער האט צוגענומען פארמעגנס פון מענטשן, אלעס. ס'איז געקומען פאר כל נדרי, פלעגט ער זיך אראפפאלן פאר יעדן, צוגיין יעדנס פלאץ און וויינען, זיי מיר מוחל, כ'האב פאר דיר דאס געטון דאס יאר, כ'האב דאס געטון, ער האט געוויינט אז ס'איז געווען א מחיה. ס'איז געקומען פאר ברכו, פון מוצאי יום כיפור גייט ער צו און קלאפט אויס אויף די בימה, רבותי, איך בין ווייטער ראש הקהל און איך וועל ווייטער אנהאלטן. דער ראש הקהל האט געהאט א מעלה, ער האט כאטש פֿיר און צוואַנציק שעה געוואוסט אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט, אונז ווייסט מען דאס אויך נישט, יום כיפור שלאגט מען זיך, יום כיפור באגראבט מען, יעדער טוט פארן אנדערן נאר וויי צו טון, דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם, זייער א מורא'דיגע פראבלעם, און ס'איז אפילו נישט דא איינער וואס ס'רעדט פון דעם סאבדזשעקט, מ'האט מורא צו רעדן, נישט קאלט מען גראד אפ, אה, כ'וועל דיך נישט לאזן מער רעדן. די שטאט זאל זיך צוזאמנעמען אהרן און זלמן לייב יעדער זאל בודק זיין צומת הגידין עס קאסט נאך צען צענט א פונט נאך צוואנציג צענט א פונט לאמער אלע לעבן אויף איין הויעכן גראדן סטענדערד נאר מען קען נישט ווייל סהייבט זיך נאך אן אין די שחיטה סדא דא מיל מארט מיל מארט איז די באלעבאס אין טעקסעס כאטשיג אהרן מיינט ער דרייט איבער די בהמות איז ער אויס באלעבאס ער האט גענומען אהרן דעם גרויסן בהמות און געגעבן א דריי איבער און סשווינדלט אים נאך דער קאפ און ער מיינט אז ער איז באלעבאס מיל מארט טוט וואס ער וויל. מען האט גערעדט פון א זאך אז מען שטעכט אריין אין די בהמות אז ס'זאל בלייבן רויט די פלייש און דאס איז א שאלה ווייל דאס מאכט מען פאר מען זאלצט עס אויס און דאס איז א הפך פון די זאלצן ס'מאכט ס'זאל נישט ארויסגיין די בלוט. אלעס מעג מען ס'איז גארנישט ס'איז לצנות כ'האב א פארטיי און פארטיג. עניוועי דעיס איז א מוראדיגע זאך ס'קומט יעצט ראש השנה יום כיפור מען דארף בעטן דעם אייבערשטן מען זאל האבן א פלאץ ווי צו וואוינען טאמער גייט דורך דעיס געזעץ און ס'וועט דורך גיין. דאונט טראסט אמעריקע און דאונט טראסט די ווארלד, די וועלט איז דא פאר א דיסטראקשען און זיי ווילן זיך, פארן דיסטראקשען ווילן זיי זיך נאך ענדזשויען עט די אוטמאוסט, ווילן נאך כאפן אפאר אומשולדיגע קינדער און טוהן מיט זיי משכב זכר. פרעגט מיך איינער ס'האט טשענסעס ס'זאל דורכגיין? פרעג איך אים וואס איז געווען איידער פערציג יאר צוריק? ס'האט געהאט טשענסעס אז מ'זאל ליגעל מעגן חתונה האבן א זכר מיט א זכר, צו א נקבה מיט א נקבה? מיסיס קווין וואס זי לויפט שרייט מיי ווייף סעד, זי איז א פרוי און זי זאגט מיי ווייף סעד, ס'איז ליגעל אין אינטערוויו די ווייב און זי רעדן צו וואו זענען מיר שוין, וואלט איינער דאס געטראכט פערציג יאר צוריק? קיינמאל אין לעבן נישט, עס וועט נישט קומען דערצו, עס האט איינער אמאל געטראכט אז היטלער וועט אומברענגען די רוב כלל ישראל? קיינמאל אין לעבן נישט, עטס זעטס מען שטייט שוין אין ארץ ישראל מיט געווער, סיריע זאגט אז טאמער אמעריקע אטאקירט סיריע אטאקירן זיי מדינת ישראל, איך האב א קליפ. ביי מיר אויפן אינטערנעט אז איינע פון די בראדערהוד האבן געשאסן אויף די צווייטע, מען האט אריינגעשאסן א מיסל אין סיריע, און ס'דא דריי טויזנט פארגאזטע טויטע, מען זעט ווי מען שלעפט זיי אלע, מען פאקט זיי ארויף, פֿופֿצן הונדערט אויף איין בארג און פֿופֿצן הונדערט אויף א צווייטן בארג, ווען אזא זאך פארט אריין אין ארץ ישראל, ווייסט וואס הייסט דריי טויזנט טויטע? און ס'בלייבט נאך יארן פארפעסט זיך די לופט אויך, וועלן נאך געבוירן ווערן קריפלס יארן נאכדעם. די גאנצע וועלט שטייט אויף א האר, קיינער מאכט זיך נישט וויסן, און פאר יעדן איז גוט. אין ארץ ישראל, א ארעם פארשטינקען לאנד, זיי האבן נישט אויף דורכצולעבן דעם טאג ווען נישט אמעריקע שיקט צו געווער, אין כנסת זאגט מען שוין איין שיינעם טאג וועלן די אראבער באמבעדירן און ס'וועט בלייבן א דריטל פונעם עולם, זיי זאגן שוין פונקטליך וואס ס'גייט זיין, זענען זיי ביזי אז מ'זאל מאכן אין חודש אב, זאל מען מאכן די געי פארעיד אין ירושלים. זיי האבן שוין גארנישט וואס צו טון אז די געי פארעיד זאל דורכגיין אין ירושלים. און די מדינה האט גארנישט וואס צו טון נאר נעמען בחורים אין מיליטער. איר כאפט נישט? דער חזון איש האט מסביר געווען פאר בן גוריון אזוי, ס'געווען א מענטש איז ארויפגעפארן אויף א בארג, שווערן בארג ארויף, געהאט אסאך פעקלעך מיט א וואגן. און ער האט געזאגט, די בעל עגלה זאגט פארן באלעבאס, מוזט אראפווארפן א פעקל ווייל איך קען נישט פארן מער. ס'איז א גליטש, ס'האט גערעגנט, ס'האט געשנייט. ווען ער האט פארלוירן איין פעקל האט ער נאך פופציג. ניין און פערציג. איז ער געבליבן. פארט ער ווייטער, זאגט ער אים נאך אביסל, פונעם בארג מוזטו נאך איינס אראפווארפן, דא מוזטו נאך איינס אראפווארפן. בקיצור, ער האט זיך אויסגערעכנט אז ווען ער וועט אזוי ווארפן די באקסעס, ווען ער וועט אנקומען אויפן שפיץ בארג אהיים, וועט אים בלייבן אן א סחורה עניוועי. זאגט ער פארן בעל עגלה, לאמיר דיך עפעס פרעגן, איך זעה אז די פיר רעדער מיט די אקסלען וועגן מער ווי פון מיין גאנצער לאוד. לאמיר אראפווארפן די פיר רעדלעך מיטן אקסל, דעמאלטס וועט מען קענען האלטן די פעקלעך. זאגט ער אים, יא, דו חכם, אז דו וועסט אראפווארפן די פיר רעדער מיטן אקסל, פארסטו אין ערגעץ נישט. האט דער חזון איש דאס מסביר פאר בן גוריון די וועלט שטייט אויף תורה, וועסט נעמען די בחורים אין מיליטער ווארפסט אראפ די אקסל מיט די רעדער גייסטו בלייבן טאטאל אן גארנישט, סאו במילא האט ער געמאכט א געזעץ אז מ'זאל נישט נעמען בחורים אין מיליטער, זייענדיג א גרויסער אפיקורס האט ער אבער געגלייבט אז דער חזון איש'ס ווערטער זענען הייליג און אז ער וועט נעמען די בחורים אין מיליטער וועט ער פארלירן און טאמער וועט ער נישט נעמען וועט ער געווינען, היינט איז דא לפיד מיט די אלע אנדערע און אויך דער עולם האט זיך. געוויזן זייער שמוציגן פנים פאר די פרייע, זיי האבן געוויזן אז ס'איז ליידער אין אלע ישיבות תלמוד תורה'ס מאלעסטעט מען קינדער רייט ענד לעפט, אין די פרייע סקולס איז עס מער קאנטראלד ווייל ס'איז דא איבעראל ווידיאו, היינט איז שוין דא אין די פרומע סקולס אויך, האבן די פרייע געזען העי וועיט א מינוט זענען דאך וואוירס דען ווי אר, ברויך נישט זייער תורה לאמיר זיי נעמען אין מיליטער, און די סוף גייט זיין אז די גאנצע מדינה העט אונטערגיין, און אונז פארשטיי מיר נישט וואס פאר א חורבן אונז האבן זיך אליינס אנגעמאכט, יעצט ס'איז דא אזוי. ס'דא אין ארץ ישראל האבן זיי א פראבלעם מיט דעם רב שטערנבוך. קודם איך האב א גרויס הנאה די עדה ווערט צעשפליטערט, ווייל דער סוף איז דארטן ווי מען טוט קעגן דעם רצון השם קומט דער אייבערשטער אריין און ער נעמט זיך אן פאר זיין כבוד. דער זעלבער רב שטערנבוך האט געשריגן אז די פלייש איז נבילה טרייפה מען זאל עס נישט עסן. טוביה האט עס זונטאג מאנטאג דער אנטווערפענער דיין וואס ער איז געווארן ירושלימ'ער פורים רב. ער האט געמאכט א שווייג, מ'האט נישט צוגעלאזט צו אים, און מ'האט גע'כשר'ט דאס גאנצע פלייש. דעמאלטס ווען דוד שווימער האט געטראפן אז מ'פארקויפט לעיבלס פון די עדה, פארקויפט מען פריש פלייש. בשעת זיי האבן געוואוסט זיי האבן נישט גע'שחט'ן שוין איבער א חודש, און ס'קען נישט זיין נאר פארפרוירן פלייש. סאו בקיצור ס'איז א דזשאוק די גאנצע מעשה. אין פוילן האבן זיך שוין די גוים אויפגעוועקט אז זיי לאזן נישט שעכטן, און די עדה האט געמוזט אנקומען צו מדינת ישראל זאלן אינטערווינען, שטעל דיר פאר מדינת ישראל ימח שמו'ניקעס אבער זיי זאלן בעטן אז מען זאל לאזן שעכטן ווייטער און די פוילישע רעגירונג לאזט נישט כאטשיג ס'איז ביי אים א רעוועניו פון מיליאנס אוו דאלערס נאר דאס טוט דער אייבישטער נישט די פוילישע רעגירונג לב מלכים ושרים ביד השם מ'איז אונז מטמא מיט זייערע נבילה פלייש די גאנצע צייט און קיינער קען נישט צוקומען דארטן קוקן כ'האב אייך שוין געזאגט פאריגע וואך מ'האט ווידער געכאפט א שוחט וואס ער האט זיך דארטן געדרייט מיט זונות שוחט פון ירושלים דאס זענען די יראי שמים און רב און דער אייבישטער בעט זיך אז מען זאל מאכן ארדענונג, און קיינער וויל נישט מאכן ארדענונג, סאו די עדה וואס זיי הייסן זענען די פרומסטע, זיי זענען די גרעסטע פארברעכער, די גרעסטע אויך מאכילי נבילות און טרייפות. איז געגאנגען שטערנבוך האט דעמאלטס געשריגן ס'איז נבילה, זענען זיי געגאנגען זיי האבן אים זייער שנעל שטיל געמאכט, זיי האבן געזאגט דו ווילסט בלייבן סגן ראב"ד? זאלסטו האלטן דאס מויל. האט ער אויפגעהערט? קוים האט ער געפלאמט און געשטורעמט, נאכדעם האט ער געזען ס'איז בעסער אויפצוהערן. יעצט האט ער אנגעהויבן מיט א נייע פרשה, ס'האט זיך אים אונטערגערוקט, ווייל אזוי גייט דאך, דער אייבערשטער שטעלט אריין, ואשר לא צדה והאלקים אנה לידו, דער אייבערשטער האט עס אים אריינגעפירט, ער האט אנגעהויבן צו שרייען, רבותי, מ'מעג גראבן טויטע? א רעפארם רב? ער נישט אזא רשע ווי ער. א רעפארם רב האט רעספעקט פאר ביינער פון א טויטע. דער רשע האט געשריגן מען מעג גראבן טויטע. אזוי האט ער געשריגן. איז געווארן א ספליט אין די עדה, מען הייסט אים ער זאל רעזיגנירן, מען וויל אים ארויסווארפן. איך האב הנאה אז ער איז שטיל געשוויגן ביים פלייש האט מען אים יעצט געגעבן אן אנדער הרבה בטילים יש לך כנגדו. די אייבערשטער האט אסאך וועגן ווי דיך צוצופיקסן. אזאנס טוט א רב אין די עדה זאגן מען מעג גראבן טויטע? שטערנבוך וואלסט געוואלט מען זאל דיך אויפגראבן נאך דיין טויט? וואט קיינע נאנסענס איז דאס? איז געווען ביי קויפן א קרקע אין הר הזיתים, האב מיך געלייגט אין חרם, איך זוך דאך אום ערגעץ א קרקע, האט מען מיר געוויזן אז דארט איז דא איינע פון די ירושלימ'ע רבנים, איך מיין ס'איז געווען הורוויץ, דער מענדעלע'ס שווער, מענדעלע וויזשניצער'ס, האט ער געהייסן מען זאל אים גראבן דאפלט טיף די קרקע, מען האט אים געפרעגט פארוואס, זאגט ער ווייל ס'שטייט אין די גמרא אז איין ס. וועט נישט זיין ארץ ישראל ווי עס וועט נישט זיין קיין סוס פון פרס וואס וועט עסן גראז, וויל ער מאכן זיכער אז מען וועט עהם נישט אויפעסן, האט ער געהייסן מען זאל גראבן א דאבל טיף, צוועלף פיס טיף, סאו ער לאזט זיך באגראבן אזוי מען זאל אים נישט קענען אויפגראבן, אדער קען זיין די אראבערן אמאל וועלן דארט מאכן פלעטע פלאץ, זאל ער בלייבן כאטש אונטער דעם אלעם. זייער פיין, איך בין צופרידן. אבער וואס איז כלל ישראל, קומט זיך נישט די זעלבע טריטמענט ווי פאר די רבנים? שטערנבוך, שטעל דיר פאר א מעשה. מען מעג אויפגראבן די טויטע? אה, זאג כאטש בשפה רפה מען האט שוין געגראבן זאל מען עס באגראבן אזוי. ניין מען מעג לכתחילה. נאכדעם שרייבן זיי ארום אז זיי האבן עפעס אזאלכע פאשקווילן וואס זיי ווארפן אלו שודדי הקבורה. ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, די זעלבע האבן דאך דעם שוויץ מתיר געווען ווען איך בין געווען אין ארץ ישראל, זיי האבן דאך מיך געזען וואקן מיט א אשת איש, מיט א לאנג שייטל, און די שייטל איז אראפגעקומען ביז צו די שאולדער, שאולדערס לענגט, איז דאך די זעלבע שקצים, גבריאל פאפענהיים, יענקי קאוט, יצחק שלמה בלוי, און אברהם סלאנים, דאס איז די זעלבע זיבעצן מנוולים וואס זענען געשטאנען אין בית דין דעמאלטס, און איך האב געשריגן, רבותי, מען מאכט משכב זכר אין זופניק שוויץ, מען דארף עס אפשפארן, און עס איז נאך צוגעקומען דער שלום שישא און חיים עוזר שטערנבויך, און אשר שטערנבויך, איז דאך די זעלבע שקצים. סאו דער אייבישטער האט געמאכט אז די שקצים האבן זיך צוקריגט צווישן זיך, און מען זאגט ווען די גנבים קריגן זיך דעם זעט מען געוואויר ווי די גניבה ליגט, סאו די זעלבע לאו לייפס, די זעלבע גארנישטס, זיי האבן קאנטראלירט, ס'איז געווען דארט איינער נעבעך אין תולדות אהרן, אין תולדות, איך האב דאך זיי געהאלפן מאכן דעם שיינעם מקווה די אכט בורות מיט אלעם, דאס איז אין מאה שערים אין דעם בילדינג פון די ישיבה, איך האב זיי געוויזן וויאזוי מען מאכט א בור אונטער די מקווה כדי מען זאל קענען דארט האלטן דאס הייסע וואסער. ווייל אין ארץ ישראל איז מורא'דיג מקפיד אז חמין שהוחמו בשבת זאל מען נישט ניצן, ס'איז דא דא ביי אונז איינער ער איז א מומחה אויף הלכות שבת, סרול דוד הארפענעס, א הארפ, דער באמפ, דער וואס איז געגאנגען חתונה מאכן ביי די ראזענבערג אין ראוז קעסל, און ער האט געשריבן ווער ס'מאכט דארט חתונה האט נישט קיין הצלחה, כ'זאג וואונדער מיך צו זיין שידוך וואס ער האט דארט חתונה געמאכט האט יא הצלחה צו נישט, סא דער קען גוט הלכות שבת, דארפט עטס אים פרעגן וויאזוי אין אמעריקע פארלאזט מען זיך אז מ'ניצט. וואסער וואס איז אנגעווארעמט געווארן מיט א מאשין, ווייל חמין שהוחמו בשבת איז א עקסטערע דין פאר זיך, ס'האט נישט צו טוהן צו א גוי האט עס געטוהן צו נישט, אפילו א מאשין טוט עס איז עס א פראבלעם, סאו עטס פרעגן דעם הארפענעס, ער איז ביזי, הע הע ער איז ביזי אונטערשרייבן אויף נחום ראזענבערג און ער איז ביזי שרייען אז מ'טאר נישט לאזן די פעדעפייל זענען ימח שמו וזכרו'ניקעס, סאו דער צומישטער מענטש ער ווייסט נישט צו מ'מעג יא חתונה מאכן ראוז קעסל צו נישט. איז בקיצור האט ער חתונה געמאכט. יעצט גראדע הער איך אז חזקל ראוד'ס ברודער האט צוריק געעפענט אום שבת ווייל ראוז קעסל האט דאך שוין פארקויפט זיין פארקויפט מען פאר בויען דארטן בילדינג סא הער איך אז חזקל ראוד'ס ברודער כ'ווייס נישט זיכער נאר כ'הער זאגן ער האט צוריק געעפענט אום שבת סא סרול דוד הארפענעס גיי און נעם א פראטאקאל צו ס'איז אמת און געב ארויס בריוון אויף אים אויכעט אויף אים קענסטו דאך ארויסגעבן בריוון מילא אויף ראוז קעסל האסטו נישט געקענט ווייל דיין שווער איז דאך ביי די ארוינים א ראש הקהל און די ראזענבערגס זענען ביי ארוינים ראש הקהל אבער דארט קענסטו דאך זיכער גיין דאס איז דאך חזקל ראוד דאס איז דאך נישט די ארוינים דאס איז דאך אן אנדערע קאמפעני גיי געב ארויס צעטלעך אויף אים אפשר וועט ער צושפארן אום שבת דו לאו לייף וואס דו ביסט און ביי די וועי מען רעדט שוין דערפון כ'האב געוואלט זאגן די צוויי ראזענבערג ברידער אזוי ווי עטס האטס דאך שוין נישט די זאל וועל איך דאך שוין נישט מוחה זיין קעגן ענקער זאל עטס האטס געבויעט די שיינע שול פאר הרב אהרן אויף פארטין הופער, איך ווייס דאך ראש השנה יום כיפור איך האב נישט וואו צו דאווענען, איך פלעג ענדזשויען צו דאווענען דארט הערן הושענות פונעם רעבן, געווען א ממש יעדעס ווארט איז דאך געווען געגאסן ס'האט געפיט יעדע דבר תורה, ס'איז נישט געווען גע מיטן כולל און אנעם כולל, ס'איז געווען צו די זאך. אפשר קענסטו פועל'ן ביים רעבן זאל מיך אריינלאזן דאווענען ראש השנה און הושענא רבה, שמיני עצרת און שמחת תורה, יעצט זאל איך שוין נישט מער רעדן אויף דיין. חילול שבת ראוז קעסל, ווייל דו האסט דאך עס שוין נישט, סאו יעצט קען מען דאך שוין ווי מען זאגט מען קען שוין זיין ברידערלעך, שוין נישט קיין מחללי שבת בפרהסיא, אבער עניוועי לאמיר צוריק קומען יעצט צו די זאך, נישט פארקריכן פונעם ענין. יעצט, איז געגאנגען דעמאלטס דער שישא, דער וואס איז איינגעשטעלט אין תולדות אהרן, און ער האט געזאגט פאר דעם אייזענבאך, ס'איז דא איינער אייזענבאך, ער געווען דער דיזיינער, ער קען דיזיינען, כאטשיג איז א חסידישער אינגערמאן, א תולדות אהרן אינגערמאן, ער קען אויפן קאמפיוטער דיזיינען שיינע זאכן, און ער האט אלעס פארשטאנען, ער האט געוואלט אזוי, און איך האב אים מסביר געווען, ניין, ווייל דו דארפסט האבן א צינור, די צינור זאל זיין פון סעמענט, ס'איז אזוי מהודר, אזוי ווי א פרויען מקווה, ווייל. הרב מאיר בראנדסדארפער האט מיר אמאל געזאגט אז ס'איז געווען א פראבלעם מיט די מקווה אין ירושלים, די גרויסע מקווה אין זופניק'ס, און הרב מאיר האט געפרעגט דעם אלטן תולדות אהרן וואס צו טון, זאגט ער, מיין מקווה, די מענער מקווה, כשר פאר פרויען, עס. אויסשטעלן א צעטל אין די מקווה ביי די פרויען אז נאך נײַן דרײַסיק קען מען קומען אין די מקווה אין תולדות אהרן, דאס איז אין בית מדרש, די אלטע מקווה, און אזוי געווען, ס'איז געקומען צענליגע פרויען, ש וועל, פאר נײַן דרײַסיק ווייל ס'דרייען זיך דאך דארט בחורים מיט אלעם, אזוי איז מען, האט מען גענוצט די מקווה, תולדות אהרן רבי האט געהאלטן מען דארף מאכן מקווה זאל זיין כשר, די מענער מקווה זאל זיין כשר פאר פרויען, ווייל ער האט געזאגט מען קען נישט וויסן, די אראבער קענען אמאל אייננעמען און מ'וועט נישט קענען גיין ביינאכט מיט שיסן מיט אלעם, זייער אינטערעסאנט געווען, עניוועי. למעשה האט מען עס טאקע אמאל גענוצט, ס'איז געווען דעמאלטס אויפשטאנד אין ירושלים אפאר יאר צוריק און מען האט גענוצט די מענער מקווה'ס פאר פרויען, ס'איז נישט וויכטיג יעצט למעשה, אבער וואס איך וויל ארויסברענגען איז, קומט ער מיר זאגן דער אייזענבאך איך זאל קומען צו אים אינדערהיים קיינער זאל נישט זען ווייל שש האט אים געזאגט אז די איינגעשטעלטע פון בית דין האט געזאגט אז אזוי ווי ער רעדט אויף בית דין מיט זייער שוויץ באד זאל מען אים נישט נוצן פאר די מקווה.

אה, טובי' חטא זונטאג מאנטאג דו גייסט זיך אויפשטעלן זאגן נעילה, א בראך אויף דיר מיט דיין נעילה, ווען דו ביסט געווען אין אנטווערפן ביסטו נאך געווען א שטיקל ערליכער איד, היינט ביסטו אריין אין ס'קריג חברה, דו זעסט נישט די וועג ארויס. סא עניוועי, איז די חברה האבן אזא פאליסי אז זיי נעמען טאמער למעשה. איז דא א פראבלעם, מוז דער רב פסק'נען אזוי, און טאמער פסק'נט ער נישט אזוי, איז שרייבן זיי בריוון קעגן דעם רב שטערנבוך, זיי שרייבן אויכעט אז ער איז א רעפארמד רב, זיי ווילן אים ארויסווארפן אינגאנצן פון די פון די עדה. וויל איך ענק עפעס זאגן, עטס זעהטס דא ליגט ענקער פראבלעם, די פרייע רופן דאס א כפייה דתית, מען צווינגט צו זיין. פרום. איד, אונז האלט מיר אויכעט עטס זענטס כפייה דתית, אבער נישט דאס וואס די פרייע מיינען, די פרייע מיינען מ'לאזט נישט פארן שבת וכדומה, דאס איז גוט, מ'דארף נישט לאזן פארן, וואס אונז מיין מיר איז, דו ווילסט ארויפצווינגען אלע דיינע איידיעס, מוז מיר אונז האלטן אזוי, איך וויל ענק מסביר זיין, די תורה איז זייער גרויס און רחבה מני ים. ס'איז דא אסאך רבנים וואס זיי האלטן אז מ'מעג לכתחילה גראבן טויטע אויכעט, טאמער מענטשן דארפן דארט וואוינען. איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם ווייל איך האלט נישט דערפון און איך וויל נישט מאמת זיין כאילו איך האלט אזוי ווי יענע רבנים, זיי זענען אביסל מזרחי'סטישע רבנים, לינקע רבנים, וועגן דעם וויל איך נישט רעדן דערפון. אבער אונז האלט מען מ'טאר נישט גראבן קיין טויטע, ס'איז זייער ריכטיג מ'טאר נישט, אבער וועיט א מינוט. ס'האט זיך געמאכט א פאנטשער און מ'האט אנגעהויבן צו גראבן, און מ'זעהט דא אז דא איז א גרויסע פראבלעם פון מיליאנען דאלער חובות, און מ'זעהט אויכעט אז זיי גראבן די דוד שמידל'ס פארטיי, די וואס זיי זאגן אז זיי היטן אז מ'זאל נישט גראבן, האלטן אין איין גראבן די לעצטע צוואנציג יאר פאר גרויס געלט, סא איך אליין בין אראפ געפארן בערעלע יאקטער האט מיך גערופן, איך האב נישט געגלייבט, איך האב עס צוגעזעהן, כ'האב געכאפט פיקטשערס דערפון, ממילא. שטעלט זיך יעצט א פראגע, ס'א הפסד מרובה, מ'וועט באגראבן די טויטע, מ'וועט מאכן כוכין, מ'וועט עפעס מאכן, ניין איך וויל נישט איך וויל נישט איך וויל נישט, אזוי ווי די פארקינג לאט אויסער ירושלים דארט די אראבער פארקן אום שבת, און זיי האבן א פארקינג לאט, האט בית דין געזאגט אז טאמער מ'וועט האלטן עס אפן שבת וועט מען פארפירן, זיי האבן פארפירט, ענדליך די מדינה האט געזאגט ווייסט וואס מ'גייט עס האלטן צוגעשפארט, ס'איז געווען א שעה פארן זמן, האבן זיי געטענה'ט די סיקריקים חברה מ'גייט ווייטער פראטעסטירן, ווייל פון אמעריקע העט מען נישט שיקן קיין געלט. האבן זיי געזען מ'האט צו טון מיט לצים, האבן זיי געזאגט דער פארקינג לאט גייט זיין אפן און מיט מיט מאשין גאנס קומען שלאגט זיך. דעטס איט, זיי האבן נישט קיין מורא פאר ענק. דער בריסקער רב האט געזאגט א גוט ווארט, אז רבי עמרם גלייבט אז די ציונים וועלן אים נישט איבערפארן איז ער איז ער פארכאפט אין די שיטה, ווייל זיי גייען אים איבערפארן, זיי האבן נישט קיין מורא, זיי האבן אריינגענומען איינעם ער האט געהייסן סעגעלאוו. אויסגעזען ווי רבי עמרם, מ'האט אים אריינגענומען אמאל אין א פאליס קאר, מ'האט אים דער'הרג'עט אויף טויט. נו האט מען געשריגן רוצחי סעגעלאוו, און מ'איז געוואויר געווארן אז רבי עמרם איז גארנישט דארט געווען נאך. זיי האבן נישט קיין פראבלעם, זיי קענען ענק אויסשיסן, דעמאלטס ביי די הפגנה, האבן זיי געהייסן אן אראבער זאל פארן, ער איז ארויפגעפארן א בחור. דעי דאונט קעיר. זיי, זיי, מ'דארף זיי נאך דאנקען אז זיי קומען נישט אין מאה שערים און שיסן אויס. נאך יעדע הפגנה קומען זיי און זיי שיסן נישט אויס כאטש צען מענטשן. זיי זענען אבער נישט א מאפיאנער, זיי שיסן טויב ווי א חטא זונטאג מאנטאג אין קאפ אריין. זיי האבן עפעס א פראבלעם? זיי קענען כאפן יעדן שפיאן אין די גאנצע וועלט, זיי האבן געכאפט אייכמאן און ס'קומט צו זיי נאך א שכוח וואס זיי טוען נישט. ווי האט איינער געזאגט אמאל, שינאווער רב האט געזאגט א יעדער גוי האט פיינט א איד נאר ער איז פויל, כ'מיין נישט וואס נישט קען גיין אין די גאס ער וואלט געהארגעט יעדן טאג צוויי דריי אידן נאר ער איז פויל, די ציונים זענען פויל, זיי האבן אנדערע פראבלעמען, און אזוי איז מיט יעדע זאך, למשל ס'איז דא שמיטה. ס'קומט די נעקסטע יאר שמיטה, איך האב זייער מעודד געווען פאריאר שמיטה אז מ'זאל האלטן שמיטה, און זלמן לייב האט א זון אן ערליכן, אזוי הער איך, און ער איז אין ארץ ישראל, ער האט אונז צוגעהאלפן דעמאלטס מיט שמיטה, איינציגע זאך איז ס'איז דא איינער זאץ וואס ער האט אונז אויך מיטגעהאלפן מיט שמיטה, שפעטער איז מען געוואויר געווארן אז ער איז א פעדעפייל, דאס וואס האט זיך געשלאגן פאר שמיטה איז געווען צו פארוואשן זיין שטינק. און מ'האט אים איינגעזעצט. כ'האב עס געזאגט אויפן האטליין מיט אפאר יאר צוריק. און ער איז טאקע געקומען און דעמאלטס ווען כ'האב געפירט די גאנצע אסיפה אין ארץ ישראל וועגן שמיטה וועגן פעדאפיילס, די מינוט כ'האב אנגעהויבן צו רעדן פון פעדאפיילס האט ער צושטערט די אסיפה. כ'האב נישט געוואוסט פארוואס. צוויי יאר שפעטער האט מען אים איינגעזעצט אז ער האט געטאטשט קינדער אין בית שמש. למעשה הער איך ער האט א זון אן ערליכן דער זלמן לייב. און איך זאג עניוועי. הע. עטס בויעטס און בויעטס. משה בויעט. פאר וועם בויעט ער? ער בויעט פאר זלמן לייב'ס זון פון ארץ ישראל. ווייל יעדער ערנסטער מענטש פון סאטמאר. וועט מן הסתם גיין צו אים, ווייל מ'זאגט אויף אים אז ער איז יא זייער א וואוילער מענטש, וועט נישט גיין צו דעם לץ יעקב חיים דא, און ער וועט נישט גיין צו משה פרידמאן'ס קלאב. איז בקיצור, די סוף גייט זיין א גרויסע טשעינדזש עניוועי. סא ס'גייט אזוי, ווייל אהרן האט נישט וואס צו פארקויפן, דער זון, מענדל, איז א חזיר, און דער איידעם, דער מייזעלס, איז א חזיר מיט אשת איש, סא דאס גייט זיך עניוועי, אדער ס'וועט זיך דארף זיין א ספליט, די רעפארם פון סאטמאר וועלן גיין. צו די חזירים, און די אנדערע האבן געיינט צו זלמן לייב'ס זון, דעם פון ארץ ישראל. עניוועי, ס'איז מיר נישט וויכטיג די אלע זאכן, אבער למעשה ער האט אונז צוגעהאלפן אין די מלחמה קעגן שמיטה פאר זיבן יאר צוריק, עד כדי כך ר' מאיר בראנדסדארפער איז געקומען קויפן אין א סטאר וואס אונז האמיר געעפנט אין ארץ ישראל. מען האט געברענגט אים דער רבי, ער האט נישט געטראסט די עדה, ער האט געוויסט אז זענען בלאף. יעצט לאמיר צו צעלייגן די זאך, איך וועל אריינגיין נאך א הקדמה, איך וועל נאך געבן א גאנצע הקדמה, ס'איז דא דריי שיטות וועגן שמיטה, ס'איז דא איין שיטה אז שמיטה אין ארץ ישראל איז היינט מן התורה, אזוי האלט דער מבי"ט, סאטמאר רבי זכרונו לברכה האט געהאלטן אזוי, און דער חזון איש האט אזוי געהאלטן, און די דיינים פון די עדה החרדית האבן אזוי געהאלטן. אין דעמאלטס צייט איז געווען עטליכע שמיטות, איך וועל געבן די היסטערי באריכות נאר נישט יעצט, וואס ס'איז געווען רבנים וואס האבן. אנגענומען אז שמיטה בזמן הזה איז נאר א דרבנן, מתיר געווען צו פארקויפן פאר אראבער די פעלדער מיט זאכן, און מען האט געטרייט היתרים וואס רוב רבנים האבן נישט מסכים געווען צו דעם, למעשה אבער מען האט עס גענוצט. נאכדעם איז דא א דריטע שיטה וואס כ'האב ענק קיינמאל נישט געוואלט זאגן ווייל כ'וויל ענק נישט געבן ווי מען זאגט פוד פאר טאט, ס'איז דא א שיטה אז בזמן הזה איז אינגאנצן קיין שמיטה נישט דא, קענסט אין ארץ ישראל טון אלע מלאכות וואס דו ווילסט אזוי ווי ס'עקזיסטירט נישט אזוי ווי דו וואלסט געווען געוואוינט אין אמעריקע, ווייל דאס איז א שיטה. זיי האלטן, ס'איז נאך אין די ראשונים, אז וויבאלד ס'איז נישט דא קיין יובל איז נישט דא קיין שמיטה. אז ס'א מחלוקת צו יובל איז דער פופציגסטער יאר אדער ער איז דער איין און פופציגסטער יאר, ווייל ס'איז דא וואס זיי האלטן אז ער פארט אינאיינעם מיט שמיטה, און ס'איז דא וואס האלטן אז נאך שמיטה קומט א יובל. דעם קאונט האמיר אונז שוין פארלוירן, און אונז האמיר דאס נישט, במילא איז נישט דא קיין שמיטה אינגאנצן. יעצט, אינטערעסאנט, די אלע וואס האבן זיך פארלאזט אז שמיטה איז א דרבנן און אלעס, אויף די שיטה האט זיך קיינער נישט סאם האו געוואלט פארלאזן, כאטשיג ס'איז א שיטה אין די ראשונים. יעצט. לאמיר זאגן די וואס האבן זיך פארלאזט אז ס'איז מדרבנן און זיי האבן געמאכט אביסל הלכה'דיגע קונץ, געווען אין דעם פארמישט אלע אסאך גדולי הדור, איך וועל ענק געבן א גאנצע היסטערי פאר ס'קומט אריין יעצט שנת השמיטה, איך זאל זאגן אז די אלע זענען מחללי שבתים צו מחללי שמיטה ווייל אונז האלט מיר ס'איז א דאורייתא, זיי זענען עובר אויף א דאורייתא, בלייבט א מחלוקת אין די ראשונים, יעצט אונז ווייסן מיר ביי א דאורייתא. איז מען מחיוב מחמיר צו זיין. און ס'איז פונקט ווי די מעשה מיט שיטת רבינו תם און אנדערע הלכות וואס איז פארבינדן אין הלכה. יעצט אויב שטערנבוך האלט אז מ'מעג גראבן טויטע, אמת ס'איז זייער נישט קיין איידעלע זאך אז א היימישע רב זאל אזוי האלטן, אבער ס'איז דאך נישט ערגער ווי רבנים וואס האבן אנגעמאכט ממזרים, אונז האמיר דא אין אמעריקע א רב וואס האט אן אייגענעם בית דין און ער האט א ממזר. יעצט מענדעלע חזיר. האט אויך אפגעטוהן אלע עבירות שבתורה, דאס איז עבירות וואס קיינער קריגט זיך נישט אויף דעם, ס'איז לויט יעדן אסור, סאו איז ער געווארן אויס רב? האט מען אים געמאכט אויס רב? האט מען אים געמאכט פאר א גאסן יונג? ניין! האט מען אים געקויפט א בית מדרש? האט מען אים געמאכט א גרויסן רב? און יעצט שלאגט ער זיך ארום מיט זיין שוואגער? סאו עניוועי. מ'קען נישט נעמען. א רב וואס ער טוט כל עבירות שבתורה און הרעות אינעם מאכן פאר א מענטש, און דא קומט א רב וואס ער זאגט כ'האב א דעת תורה און איך האלט אז מען מעג גראבן די טויטע ווייל ס'איז שוין א שוגג מען איז שוין אריינגעפאלן נעבעך, קען מען נישט זאגן פאר יענעם דו ווער אויס רב ביסט א רעפארם רב, און דאס איז ווי אונז פאר מיר ראנג, אונז קען מען נישט טאלערירן איינער וואס ער זאגט אנדערש ווי אונז האלט מיר. שיטת רבינו תם איז א וועלטס מחלוקת, ס'וועט בלייבן ביז משיח קומט א וועלטס מחלוקת און דאן וועט מען זען אז אלע ביידע זענען געווען גערעכט, איינס איז אין עולם האצילות און איינס איז אין עולם הבריאה. איך געדענק ס'איז געקומען דא א איד א גרויסע תלמיד חכם, איך מיין ער האט געהייסן רב קליין, ער האט געמאכט א ספר אויפן טור, און ער האט זיך געקריגט מיט אונזער הייליגן רבי'ן, וואס דאס איז זייער שיין, אונז וואלט מען זיך נישט געקענט קריגן מיטן רבי'ן ווייל אונז קען מען נישט צוקומען צו פארשטיין וואס דער רבי פארשטייט. נאכדעם איז ער געגאנגען אין מקווה אין סאטמאר, אונז זעמיר געווען יונגלעך געדענק איך, איך האב עס נישט געטון קיינמאל, איז ער ארויפגעקומען און מען האט איינגעטונקען זיינע הויזן אין מקווה און מען האט זיי ארויפגעברענגט אין בית מדרש, און יענער שטייט נעבעך נאקעט און ער זוכט דעם טלית קטן און דאס העמעדל אז ער זאל קענען ארויסגיין, ווי מען האט געווינען, אונז האבן מיר געווינען שיטת רבינו תם, פארוואס האבן מיר יעצט יענעם צוגענומען די העמד און די הויזן אין די מקווה, מיט דעם האבן דאך אונז געווינען אייביג, אונזער הייליגער רבי. האט אנדערש געפירט זיין גאנצע מלחמה. דער רבי איז געקומען און ער איז געווארן רב פון ירושלים. דער אמת איז, מען דערציילט אז דער רבי זיצט דא אין אמעריקע איז ער געזעסן ווייל מען האט צוגעגנבעט א נאכט פארן אוועק פארן דאס גאנצע געלט. קודם די רבי וואלט זיך געקענט צובארגן אפאר טאלער און נאכדעם די רבי איז נישט געווען קיין בטלן און ער וואלט געוויסט ווער עס האט עס געגנבט. ס'איז שקר די גאנצע מעשה. ס'איז געווען א אנגעבלאזענע זאך. די רבי איז געקומען ווייל ר' עמרם בלוי האט געזאגט איר גייט זיין ירושלימער רב אבער אין אמעריקע ווייל דא פירן מיר אונז. איר ווילט זיין ירושלימער רב? איר ווילט מען זאל אייך נישט נאכווארפן שטיינער? פארט אויף אמעריקע און איר וועט אונז שיקן דאס געלט, מען האט אים געגעבן קאנסענס שטייט והיה עיניך פקוחה על העדה, ס'זאל אונז נישט פעלן קיין געלט, זיי האבן אים נישט געוואלט דארט האבן. פונקט ווי ס'איז דא פון די א משפחה, איך וויל נישט זאגן זייער נאמען, ס'איז אויך שוכן עפר דר'ערד ליגערס, דער הייליגער מונקאטשער רב האט זיין טאטן פארטרויעט די מונקאטשער כולל אין ארץ ישראל, און ס'איז געווען אויף זיין נאמען. שפעטער איז געגאנגען ברוכ'ל ראבינאוויטש מאנען דאס געלט, ער האט געוואלט פארקויפן דעם פלאץ, האבן זיי אים אנגעטון אזאלכע צרות מען האט אים שיער דערהרג'עט, און ער האט זיך געטראפן אין בראזיל, זיך נישט געטראפן אפילו אין אמעריקע דאס פלאץ, דאס איז רשעים גנבים גזלנים, זיי האבן דעם רבי'ן נישט געוואלט האבן אין ירושלים, ווייל זיי האבן געוואלט זייערע טרייפעס ווייטער סאליסיטן, זיי האבן געוואוסט וואס זיי ווילן. נישט געברויכט אזא פרומען צדיק ווי די רבי, און דעמאלטס ווען די רבי איז דא געקומען און שוין געהאלטן ביים צוריק פארן האבן זיי אים געזאגט רבי דו'סט קומען דא מ'עט דיר נאכווארפן די שבאבניקעס מ'עט דיר נאכווארפן שטיינער יעצט אין ירושלים האט די רבי נישט מצליח געווען ווייל זיי זענען בכלל נישט קיין שומרי תורה ומצוות זענען אלע א באנטש אוו בלאפערס און געלט פרעסערס סא דאס וואס מען האט אונז איינגערעדט אלס קינד מען האט צוגעגנבעט די געלט ביינאכט באלאני. אקעי, אונז האט קיינער דאס געלט נישט צוגע'גנב'עט, מען האט אים געגעבן א מעסעדזש קום נישט ווייל מ'עט דיר דעם קאפ אראפהאקן פאר דעם גרויסן סאטמאר רב, איר קענט נישט ירושלימ'ער חברה. וועם האבן זיי נישט צוגרינד געלייגט? איך געב קרעדיט פארן בעלזער, ער איז געבליבן מיטן קאפ ארויפגעלייגט, ער האט געכאפט א שטיקל א חרם, דאס איז זיין שולד געווען ווייל ער האט גענומען דעם סאטמאר רב ארויס פון גן עדן, ער האט אנגעהויבן צו רעדן אויפן... דו ראצער דו סמארקאטש, ווער ביסטו דו דר'ערדליגער דריי דורות שפעטער? חוץ פון דעם איז דא וואס זיי זאגן אז ביסט געקומען נעמען א ברכה זאלסט האבן א קינד. אבער זעט אויס נישט אמת געווען, ביסט געקומען צו בוני עולם צו די אלע שקצים, באט עניוועי דאס איז נישט יעצט די אישו, דער בעלזער האט מצליח געווען אין ירושלים און היינט איז די עדה אויף טורעס, באט ווי קומט עס נעמען ענקער מענטש און אים באגראבן? יעצט ווען דער רבי איז געווארן רב פון ירושלים האט זיך אויס האט זיך דער רבי אויסגענומען דריי זאכן, ערשטע זאך איר האט שוין געזען א ירושלימער ווייב וואס גייט מיט אזא הויעכע קופקע, אונטער די קופקע ליגט איר אייגענע האר, זיי שערן זיך נישט אפ די האר, זיי זענען פון יוצאי ליטא, זיי געקומען פון גר"א'ס מענטשן, פונעם הייליגן ווילנער גאון, און דארט האט מען זיך זעט אויס נישט אפגעשוירן ווייל זיי זענען אדער נישט געווען אין די תקנה פון די ד' ארצות, אדער אזוי ווי די מאחניווקע רעביצין די אלטע האט מיר אמאל געזאגט, איך בין געווען אין איך בין געווען אין אין בני ברק ביים ר' ביים מאחניווקע רבי'ן און איך האב געזען א אלטע פרוי געווען, איך האב געזען גרויסע האר, איך האב נישט געוואוסט אז א פרוי א זקנה דארף זיך שוין נישט טובל'ען מעג זי גיין מיט. האר. כ'האב דאס נישט געוואוסט, האב איך געפרעגט דעם מאחניווקע רבי'ן א תמימות'דיגער בחור, כ'בין געווען אלט פופצן א האלב יאר, פרעג איך אים וויאזוי גייט די רעביצין מיט א מיט א האר? האט ער מיר געזאגט, ווייל ביי אונז אין רוסלאנד האט מען דערקענט א אידישע טאכטער אויב זי האט זיך אפגעשוירן די האר, איז געווען א תקנה וואס מ'האט געמאכט, מ'האט צוזאמגערופן אלע רבנים דעמאלטס, און מ'האט געזאגט אז מ'גייט זיך נישט אפשערן די האר, דאס איז ביי סטאלינ'ס רעזשים, ווייל ס'איז געווען פיקוח נפש, מ'האט געזען א אידישע טאכטער שערט זיך אפ די האר האט מען געוואוסט מ'גייט זי שיקן אויף סיביר. אזוי האט ער מיר דעמאלטס געזאגט, איך ברענג עס אין מיין ערשטן ספר וואס איך האב ארויסגעגעבן אש יוצא מחשבון אויך, איך האב עס געהערט פון אים אליין, די מעשה איז, אין ירושלים האט מען זיך נישט אפגעשוירן די האר, איך ווייס נישט פארוואס, קען זיין ס'איז סתם א מנהג עוקר, איך ווייס גארנישט, איך קען באשווערן נישט אויף גארנישט, אזוי מ'האט גע'גנב'עט דעם רעבינ'ס געלט ער זאל נישט קענען צוריק פארן, און נאכדעם איז מען געוואויר געווארן אז ער איז א כהן האט מען געזאגט זיץ אין אמעריקע ווייל דא האט מען די די. מ'וועט דיך הרג'ענען דא. פונקט די זעלבע האבן זיי געמאכט מיט אייגענע האר. איך ווייס נישט, איך קען נישט די אלע זאכן. עכ"פ גייען זיי מיט א גרויסע קופקע. דער רבי האט געזאגט מ'מוז זיך אפשערן די האר ווייל ביי אונז איז דאס זייער הארב. נו, פרעגט מען אים וואס איז די צווייטע? זאגט דער רבי די צווייטע איז שיטת רבינו תם. מ'זאל האלטן אין ארץ ישראל שיטת רבינו תם. דאס איז אזא זאך וואס קיינער האלט נישט אחוץ קלויזענבורג און סאטמאר. אפילו דער הייליגער רבי אהרעלע בעלזער האט אויך געהאלטן שיטת רבינו תם, ווייל אין בעלז האט מען געהאלטן שיטת רבינו תם, אבער אין ארץ ישראל האט ער געהאלטן איך געדענק נישט וויפיל מינוט, כ'מיין פערציג אדער פינף און פערציג, איך געדענק נישט פונקט, ר' משה פיינשטיין פסק'נט אין אמעריקע אויך אז פערציג מינוט איז שיטת הגאונים און פינף און פופציג מינוט איז שיטת רבינו תם, אין דעם איז דא א מחלוקת, מען קען רעדן און רעדן און רעדן פון דעם און נישט ענדיגן. איז עכ"פ, דאס וויל די רבי אז מ'זאל דארט האלטן שיטת רבינו תם, וואס אין ארץ ישראל נאך צוואנציג מינוט איז ליל גמור, מ'זעט שוין כוכבים, וועלעכע כוכבים דו ווילסט, קליינע, גרויסע, מידיעם, אלע. עניוועי, דאס איז די צווייטע זאך, פרעגט מען דעם רבי, און וואס איז זייער דריטער באגער? האט ער געזאגט מ'זאל נישט עסן קיין מאשין מצות, אין ארץ ישראל געבט בית דין א הכשר אויף מאשין מצות, איך האב אליין געהערט פון ר' פנחס עפשטיין אמאל, זאגט ער די כשר'סטע מצה איז מאשין מצה, און נאכדעם קומט תולדות אהרן. נאר זיי האבן צוויי טירן איינס ווי מען לייגט אריין די מצה און אויף די אנדערע זייט ווי מען נעמט ארויס די מצה ממילא האט מען נישט די פראבלעם דער וואס ער טראגט אריין די מצות און ס'איז באגעגנט זיך צו ער האט נישט ווי ארויס אזוי האט ער געזאגט און ער עסט מאשין מצה ר' פנחס האט געגעסן מאשין סאו בקיצור די רבי האט געהאט דריי זיסע באגערן און ס'האט זיך אויסגעלאזט מיט דריי זיסע חלומות זיי האבן אים אויף אלע דריי געזאגט נאו נאו און נאו פונדעסטוועגן דאך האט די רבי נישט געזאגט איך בין אויס רב און ער האט נישט געשאלטן און ער האט נישט געשריבן בריוון. ער האט גארנישט געטוהן, ער איז ווייטער געווען רב פון די עדה. און וואס איז טאקע זיין חשבון געווען? שפעטער איז געווען די פרשה מיט ר' עמרם, דאן האב איך געשריגן, כ'האב איין ר' עמרם, כ'האב איין עדה, כ'זאל מיך צוקריגן מיט די עדה, פארליר איך די פאר אידן וואס זיי האלטן נאך פון די שיטה, און וואס זיי גייען נישט צו די בחירות, וואס זיי נעמען נישט קיין געלט, עכ"פ האט אזוי געמיינט, זיי גייען צו די בחירות און זיי נעמען געלט אויף אנדערע נעמען, אבער ער האט כאטש אזוי געמיינט, וויל איך דאס נישט פארלירן. האט ער געוואוסט, כ'קען נישט גיין אין א מלחמה אויף יעדע זאך, ווייל איך מוז וויסן, סוף כל סוף זיי האבן זייערע. מקורות פון דער היים וויאזוי זיי האבן זיך געפירט, און ממילא מוז איך זיצן רואיג. און אזוי קען איך זיי געווינען אז איך קען זיין זייער מורה דרך. דאס איז געווען אונזער רבי. אונזער רבי איז געווען מיט ר' פנחס עפשטיין א גוטער ידיד. פנחס עפשטיין איז געווען ירושלימער רב. ווייסט ער איז געווען דער ראש בית דין. ער האט געטון וואס ער האט געוואלט, ער האט בכלל נישט קאנסאלטעט מיטן רעבן, חוץ אין די ציונות זאכן, ווייל ער האט געוואוסט וואס דער רבי סטענדס פאר. אבער די איבריגע זאכן, ער איז געווען א מורה הוראה מובהק. איז בקיצור. דאס איז א וועג וויאזוי מען פירט א מלחמה, נישט מען הייבט אן צו פירן ווייל משה שטערנבוך האלט ווי א רעפארם ראביי אז מען מעג גראבן טויטע, איז ממילא דארף מען אים יעצט פארברענען און מען דארף אים רודפ'ן, מען דארף אים ארויסווארפן פון די עדה, מען דארף ארויסווארפן אלע זיינע ספרים, ס'איז אלעס וואס ער האט גע'פסק'נט איז נישט גוט גע'פסק'נט, ס'איז דא שיטות אין יעדע זאך, און יעדע שיטה דארף מען דורכגיין, און אז יענער פירט זיך ווי יענע שיטה, קענסט איהם אויך גארנישט זאגן, און ממילא איז דא א גרויסע פראבלעם, עטס ווייסט נישט וויאזוי צו פירן א מלחמה, עטס ברעכטס ענק אונטער אליינס, און יעצט גיבט נאך צו די פאנטש ליין, דאס וואלט געווען גוט ווען עטס וואלטס אויך קיינמאל נישט געגראבן קיין טויטע, נאר עטס האלטס אין איין גראבן טויטע, פאר יענעם זאגט עטס גראב נישט קיין טויטע, פארשטייסט וואס דא גייט פאר, און דאס איז א סיריעס סיריעס פראבלעם, יענער טאר נישט און דו מעגסט, דאס אלעס וואס יעדער טוט, גיין צו די בחירות, נעמען געלט. עטס זענטס קלוג, עטס נעמטס אויף אן אנדערן נאמען. דעטס אלל יור דואינג, און דעס דארפט עטס וויסן, דער עולם איז שוין יורד לסוף דעתכם, יעדער ווייסט שוין פונקטליך וואט יו פיפל סטענד פאר, און ממילא זענט עטס א געלעכטער, אונז בעט מיר ענק נאכאמאל, האלטס ענק ענקער אלע פאשקווילן אין ארץ ישראל, שיקט אונז נישט א ליסטע פון יענע שודדי הקברים מיט טעלעפאנס, אונז וויל מיר נישט אויסגעבן קיין געלט זיי צו קאלן, אונז האלט מיר אז מארגן וועט עטס אויך גראבן, און אונז האלט מיר אז דאס איז נאר געלט. דעטס אלל יו וואנט, יו ניד א פיו דאלערס. און אזוי ווי איז לעצטנס נישטא קיין מחאות און יעדער לאכט פון ענק, האט עטס זיך אריינגעלייגט אין אן אנדערע מחאה, מען גייט יעצט שודדי קברים, וואס איז מיט די לעבעדיגע בחורים וואס מען נעמט אין מיליטער? וואס איז מיט אזויפיל דראפאוטס איז דא, איך הער זאגן אין ארץ ישראל זיבעציג טויזענט נושרים, ס'האט זיך איינער געזארגט פאר זיי? דאס איז נישט שודדי קברים, דאס איז לעבעדיגע מענטשן. ס'איז געווען עפעס א רופא ער האט געוואלט אננעמען א שטעלע אין א שטאט, האט ער געפרעגט ווער זענען די שיינע אידן פון שטאט הער אהין, האט מען געזאגט אזוי, ביי אונז ליגט דער ש"ך אין דר'ערד, דער ב"ח אין דר'ערד, דער טורי זהב אין דר'ערד, דער רמ"א ליגט אין דר'ערד, זיי האבן אויסגערעכנט נאך כמה צדיקים וואס זיי ליגן אין דר'ערד, קומט ער דארט אן, ער איז געווען שבת, מ'האט אים גוט אויפגענומען, זונטאג זאגט ער לאמיר ארויסגיין צום בית החיים, זיי האבן אים צוגעפירט צום בית החיים, פרעגט ער וואו ליגט דער ש"ך און דער ב"ח, זאגט ער ער ליגט נישט דא, דער ש"ך ליגט אין האלעשאוו, דער ב"ח ליגט. אין קראָקע, פֿרעגט, האָט עטס מיך אױסגעפֿאָפּט. עטס האָט געזאָגט, אַז דאָ ליגט ער אין דר'ערד. זאָגט ער, יאָ, ער ליגט נישט אין קײן קבֿר דאָ, ער ליגט אין דר'ערד. קײנער לערנט נישט דעם ספֿר, קײנער קוקט נישט אַרײַן. די זעלבע אױך, עטס קומטס אַהער, מעשׂה בױדעם, מען זאָל דעם קאָלן, יענעם קאָלן. עטס ליגטס אַלע טיף טײַער אין דר'ערד, עטס גלײבט נישט אין ענקער אײגענע טיטשינגס, עטס טוטס כּל-עבֿירות שבתּורה דאָרט.
נאר יענער זאל נישט טוהן גארנישט, וויר נאט אינטערעסטעט אין דיס גארביטש ענימאר. יעצט, איך האב יעצט גערעדט מיט איינע פון די גרעסטע פאליטישאנס אין טעקסעס, ווייל ווען איך בין געגאנגען זיך דארט באזעצן בין איך געגאנגען צו דעם פאליטישאן, איך האב אים געזאגט הער אויס, איך וויל דא זיך באזעצן, וואס זאגסטו צו מיר, איך בין פון די וואס זיי שלאגן זיך קעגן קינדערלעך וואס מען אביוזט, ער איז געווען זייער אווערוועלמינג פון מיר, פרעג איך אים יעצט, איך האב גערעדט מיט אים יעצט אויפן טעלעפאן, פרעג איך אים וואס גייט זיין אויב ס'וועט דורכגיין די געדאנק צו טאטשן קינדער? זאגט ער, ראביי ראזענבערג, דעטס אווער ליסט פראבלעם. זאג איך אים, ס'קען זיין פערציג פופציג יאר ארום. זאגט ער, לאמיך דיר עפעס זאגן, יעדן צווייטן טאג הערט מען ווי מ'האט געהארגעט פאר טאטשן א קינד. פיפל אר נאט סטופיד ענימאר. די גאווערמענט קען נישט גיין קעגן די פיפל. דא די מורא'דיגע זאך, אז דו האסט געטאטשט א קינד און די עלטערן ווערן גערעגט און זיי הארגענען דיך אוועק, יו דעי גאנא העוו א פראבלעם וויט איט, ביקאוז זיי קענען יענעם נישט פאראורטיילן. סאו די גאווערמענט קען נישט מאכן אזא געזעץ.

אנלי וואן וועי איז גאנא סטאפ אלל דיס ענד דעטס אווערנעס פאר טשילדרען סאו קוקט עס נישט אן אזוי שווארץ סאיז גענוג שווארץ אבער סאיז נישט אזוי שווארץ עניוועי דער אייבישטער וועט זיך מוזן מרחם זיין אויף אונז חוץ פון דעם דער אייבישטער איז א פאטער ער האט געגעבן אפאר פראסקעס פאר אידן אין ארץ ישראל און ער האט געגעבן אפאר פראסקעס פאר אידן אין אמעריקע ער וועט זיך אנהייבן אויפצווועקן יעצט אין די פייוו טאונס. איז דא נעבעך א איד וואס אנפארטשענעטלי איז די איד האט געשיקט זיין זון פאר א באוט רייד און דאס קינד איז נעבעך ארויסגעפאלן פון די שיף און דאס קינד איז נעבעך אריינגעפאלן אין וואסער און די פראפעלער אונטן פון די שיף האט אים נעבעך געהרג'עט ער איז נעבעך נעכטן געשטארבן על כל פנים ס'איז א מורא'דיגער אומגליק א קינד איז נעבעך אזוי ביטערליך אומגליקליך אומגעקומען, קומט היינט ארויס א נייע ארעסט, שטעל דיר פאר, ס'איז דא א פרוי מארשא טאכטענבערג פון די פייוו טאונס, זי האט אביוזד א יונג קינד, זי איז געגאנגען לעבן מיט א יונג קינד, זי איז מסתם פֿינף און דרײַסיק צו פֿערציק, למעשה האט מען איר געטשארדזשד אויף צוויי מיסדעמינערס, אבער מען האט גערעדט מיט די וויקטימס האבן זיי געזאגט ס'איז געווען שרעק! עקלעך צו זאגן וואס זי האט אפילו געטון, ס'איז זיכער געווען אפאר פעלעניס, נאר ס'איז אזוי ווי ביי אונז אין סיסטעם ארבעט, מ'מאכט דערפון די מינימום, און נאכדעם קענען ווייטער די חזירים זיך דרייען, און סוף כל סוף דער אייבערשטער מוז אריין קומען אינעם פיקטשער, ווייל ער זעט אז אונז גיימער דורך דאס גיהנום, מ'קען היינט קיינעם נישט טראסטן, אין די ווייבער שול, א פרוי וועט זאגן אז זי גייט נעמען קער פון דיין טאכטער, זי גייט ארויס אין טוילעט זי וועט מיטנעמען דיין טאכטער יו קענט טראסט עניבאדי טודעי אז דער מעיאר וואס ס'לויפט צו זיין מעיאר איז א פרוי און זי זאגט מיי ווייף און אז די פרויען ווילן אז ס'זאל זיין לעסביענס קענען זיי פוגע זיין דיין יונג מיידל אויכעט היינט קענסטו קיינעם מער נישט טראסטן יו העוו טו בי ווערי ווערי קערפול. מ'ווייסט נישט וואס די ווייבל איז אינטו יעצט, ישיבה יוניווערסיטי האט ארויסגעגעבן יעצט א גאנצן בריוו און זיי טוען אפאלעדזשייזן, זיי האבן געמאכט אן אינוועסטיגעישן טיעם, זענען געוואויר געווארן אז אלעס איז געווען אין דר'ערד, ס'איז געווען רבנים, ראשי ישיבות, ס'איז געווען בחורים וואס האבן מאלעסטעט אנדערע בחורים און מ'האט זיי געווארנט, בחורים האבן זיך געבעטן, מיין טאטע צאלט אזויפיל געלט א יאר און זיי קומען אריין ביינאכט און זיי טאטשן, למעשה האבן זיי זיך אויסגעלאכט, היינט גייען זיי באצאלן א פרייז. זיי גייען זיין געאונט ביי וויקטימס, וואטש ענד סי. און כאטשיג זיי האבן אפאלעדזשייזד אבער יעדער שרייבט די אפאלעדזשי איז גארנישט, יו מעיד א לאט אוו הארם. ישיבה אוניווערסיטי האט אלומני פון איבער א ביליאן דאלערס געלט, די גייען אלעס ווערן אויסגעליידיגט, די אלע מענטשן וואס האבן זייערע נעמען אויף די בילדינגס דארט גייען זיך שעמען פשוט, וואט יו געיוו פאר ישיבה אוניווערסיטי? ס'איז דאך א דזשאוק די גאנצע זאך. יעצט איך האב געוואלט פרעגן א שאלה, וואטס וויט סטערנס קאלעדזש, דארט איז דאך דא מיידלעך, איך האב געוואלט וויסן וואס וואט ווענט אן אין סטערנס קאלעדזש אלל דיס יערס, אז דאס גייט פאר אין ישיבה אוניווערסיטי, וואס איז פארגעגאנגען אין סטערנס קאלעדזש? יעצט וויל איך אייך זאגן א מורא'דיגע זאך וואס אונז האמיר קיינמאל נישט געוויסט און סהייבט אן יעצט ארויסצוליעקן אין די מידיע, ווען איך בין געגאנגען צו חבד און כהאב זיי געבעטן אז זיי זאלן געבן א צעטל אז מ'מעג גיין צו די פאליס האבן זיי גראד געגעבן א צעטל ווייל איינער איז געווען ארידזשינעלי פון אסטרעליע, און ער האט געוואוסט וואס דארט איז פארגעגאנגען, און ס'איז דא שוין יעצט נאך א לאוסוט קעגן חבד אין אסטרעליע, און ער האט מיטגעהאלטן. יעצט איז געווען א מורא'דיגע רעדיא שאו, און אונז ווערן מיר געוואויר סודות איבער סודות. ס'איז דא די רעדיא שאו פון זאב ברענער, איז געווען מאיר מארק אפעל, ער הייסט עפלדארפער, ער איז א סטאוויאווער רב, איך רוף אים סטאוויאווער רב, ס'איז נישט געבליבן פון סוואליעווער גארנישט, און ער איז א איד א שומר תורה, רוף איך אים סוואליעווער רב. בקיצור, ער איז געווען אמאל אין די מענטל העלט עדווייזערי באורד פון די סיטי אוו ניו יארק העלט און האספיטעל קארפארעישאן אין די צייט פון מעיאר רודאלף דזשוליאני און מייקל בלומבערג. ער איז געווען אפוינטעד פונעם מעיאר. בקיצור, ער האט געטראפן דעם דעיוויד פעטערסאן ווען פעטערסאן איז געווען דער גאווערנער פון ניו יארק. ער האט געפרעגט פעטערסאן וואס גייט דא פאר מיט דעם דיסטריקט אטוירני טשארלס היינס, וואס דער טשארלס היינס טוט ממש וואס ער וויל, כ'מיין ער באפרייט אלע אידן און אזוי ווייטער, פרעגט ער אים ס'אין היז רייט מיינד לעטס דו חרדי'ש סעקס אביוז? בקיצור האט מאיר אפעל געזאגט אז פעטערסאן האט אים געזאגט אז די יעצטיגע נייע געפארמטע אינספעקטער דזשענערל פון די סטעיט אוו ניו יארק הייסט דזשאוסעף פיש, ער האט קארופטירט דעם טשארלס היינס ביי קאנווינסינג אים אז אן ארטאדאקס איד זאל נישט דארפן גיין אין דזשעיל, ער איז מסביר אז ער איז געגאנגען נעמען א ברכה פונעם רעבין פאר ער איז געלאפן, און דעמאלטס ווען ער איז געגאנגען נעמען א דאלער, געווען ממש א שנעלע מיטינג, האט ער געזאגט פארן רעבין ער לויפט צו זיין א פאזישן אן אינספעקטאר דזשענעראל אין ניו יארק סטעיט, און אין ניינטין ניינטי איז ער געגאנגען נעמען דעמאלטס א דאלער פון רעבין. האט אים די רבי געזאגט אזוי, קודם דו האסט א דאלער זאלסט עס געבן פאר טשארעטי, און נאכדעם האט די רבי געזאגט, דזשאדזש אלל די פיפעל עקארדינג טו די רייט לאו, דעט אלל יור דזשאדזשמענטס וויל אנלי בי אין ע פריווענטיוו מענער נאט טו פאניש סאמוואן, די רבי האט אים געזאגט אז זאלסט דזשאדזשן אלע מענטשן מיטן ריכטיגן וועג פון די לאו, אז אלע דיינע דזשאדזשמענטס זאלן זיין נאר פריווענטיוו. זאל אפהיטן אז ס'זאל נישט צוקומען צו קיין פארברעכעריי, נישט צו פאנישן מענטשן. פיש האט געענטפערט פארן רעבן, יו נאו רעבע, דעט אין מיי קאורט רום, אם ירצה השם, ס'טייטש מיטן אייבערשטנ'ס הילף, די אינספיירעישאן אוו ליובאוויטש וויל אלוועיס בי פרעזענט. דאס מיינט אז ליובאוויטש וועל איך אלץ האבן אין מיינד, ווען ס'וועט קומען עפעס ליובאוויטש וועל איך מאכן זיכער אז. ס'וועט אלעס גוט פארן פאר זיי. האט די רבי אים צוריק געענטפערט, דעט איז די אינספייערעישן אף גאד אלמייטי, דאס איז דעם אייבערשטנ'ס רצון, איי עם אנלי די טרענסמיטער טרייאינג טו טרענסמיט ווידאוט עני טשעינדזשעס, איך טריי נאר איבערצוגעבן דעם דבר השם אן קיין שום טשעינדזש. נאכדעם איז דער פיש געווארן דער אינספעקטאר דזשענעראל פון די סטעיט אף ניו יארק. פיש איז זייער נאנט. צו די חבד העכט פעמילי אינקלודינג יעקב יהודה העכט די זון פון שי' העכט און. זיי האבן דאס אויסגעטייטשט אז די רבי האט געמיינט מען זאל לאזן אלע פעדעפיילס די אידישע חזירים זאלן זיך דרייען אין די גאס. יעצט מארק אפעל זאגט ווייטער אויכעט אז דו קוקסט וועסטו זעהן אז היינס איז ארומגענומען מיט הענא ווייט וואס איז זי איז א חבד פאלאוער איר מאן, און זיי זענען די וואס זיי נעמען אריין, זיי זענען די ליעזאן פאר די אידישע קאמיוניטי, זיי נעמען אריין אלע וויקטימס פון טשיילד אביוז, כדי מען זאל קענען וויסן ווער ס'גייט קאמפלעינען, מען זאל נישט גיין צו די פאליס, האבן זיי נאך געמאכט א קול צדק אויך, און ווען ס'קאלט אריין איינער, מאכן זיי א האש פאפי אז יענער זאל זיין שטיל, דאס ווייס מען אונז, דאס איז א פאקט. ממילא ווערט אלעס ווייטוואשט, שרייען זיי יעצט אז דאס האט צו טון מיט דעם. וואס דער ליובאוויטשער רבי האט דעמאלטס געהייסן דעם פיש אז ער זאל וואטשן אז מען זאל נישט איינזעצן אידן פאר נקמה ס'זאל נאר זיין פריווענטיוו, איז דער פיש האט קארופטירט טשארלס היינס און אזוי איז ער שוין קארופטירט אזוינפיל יארן. יעצט ס'דא אסאך מענטשן וואס האלטן אז ס'איז נישט אינגאנצן אזוי און דער ליובאוויטשער רבי האט דאס נישט געמיינט און פיש האט נישט געהאט השפעה אויף טשארלס היינס אבער ס'איז שוין נישט וויכטיג, ס'הייבט שוין אן דא צו ווערן א גאנצע מלחמה צו דער לאבאוויטשער רבי האט עס געזאגט צו נישט, טאמער האט ער עס געזאגט איז גייען זיי אהער נעמען גאנץ מוסד חבד אזוי ווי מ'האט אהער גענומען ישיבה אוניווערסיטי, וועגן דעם ס'איז די רבי שולדיג פארן גאנצן קאראפשען וואס דא גייט פאר. יעצט נארמען לאם פון ישיבה אוניווערסיטי איז אויך שוין נישט ביי זיך, ער איז סינייל. אבער הי איז העלד ריספאנסיבל. און וועגן דעם האב איך געבעטן חבד, סטרעיטן יור סעלווס אוט. חבד איר האט די ביגעסט פראבלעם וואס ס'איז דא ביקאוז איר נעמט אריין יעדן איינעם. שטעל דיר פאר איך וואוין אין א שטאט, הונדערט פֿינף און פֿערציק שילן, כ'האב נישט וואו אריינצוגיין. ווער האט מיך אריינגענומען? חבד אין נארט פֿינף. ס'האט אים נישט אינטערעסירט מיין היסטערי. פאר אלל יו נאו, כ'האב געקענט זיין חלילה נישט איינער וואס ער שלאגט זיך פאר די סעיפטי אוו די קינדער, איי קוד העוו בין די אפעסיט, דו ווייסט וועם דו נעמסט אריין, ס'איז דא איינער וואס ער האט געוואוינט מיט א זעכציג יעריגן גוי אין די ווילידזש ווייל מ'האט אים מטמא געווען אלץ יונגער ענד הי וואז יוזד טו איט, איז למעשה האט מיך אנגעקאלט א רב פון חבד פון קאליפארניע אז ער וויל שלאפן ביי אים אין די סוכה, ווייל אין קאליפארניע איז דאך פיין ווארעם סוכות מ'דארף נישט קיין בעטגעוואנט, ער קומט נישט אריין צו שלאפן ביי אים אין סוכה, זאג איך אים, פרעג איך אים וויאזוי הייסט ער, זאגט ער אזוי, זאג איך אים דער מענטש. איז געי און ער איז אויף דראגס האט ער מיר געדאנקט ער האט א שטוב פון א כ'ווייס זיבן אכט קינדער סא רבותי איך ווייס נישט וואס די רבי האט יענעם געזאגט און וואס ער האט אים נישט געזאגט באט איי טעל יו וואן טינג מען האט אראפגענומען דעם פויפ ראצינגער מען האט אראפגענומען אנדערע גרויסע מענטשן מען האט אראפגענומען נארמען לאם מוסד ישיבה אוניווערסיטי יו העוו טו סטרעיטן אוט דיס סטעיטמענט, ביקאוז איף איטס טרו גייט מען אראפ נעמען דעם רעבן אויכעט, דעי גאנע טעיק הים דאון, ער האט א מוסד, ער האט וועליובעלס, ער האט אלעס, איז מסתם פון די גרעסטע מוסדות וואס איז דא אין די וועלט, און ס'האלט אין איין אריינקומען קאמפלעינטס אויף חבד'ס שליחים, יעצט דא ווידער א קאמפלעין, און איך ווייס נישט וואס די רבי האט געמיינט, דער רבי איז געווען א מוראדיגע דיפלאמאט, ער האט געוויסט וואס צו רעדן, און די רבי איז אויך צוגעוואוינט, זיין טאטע ר' לוי יצחק האט געזעסן און געלערנט זוהר פרייטאג צונאכטס און ס'איז געקומען א קעי דזשי בי האט אים געשאסן אין קאפ, און דעם בלוט איז ארויפגערינען אויפן זוהר, זיי האבן נאך דעם זוהר אין די לייברערי וואס זיי האבן צוגענומען פון חבד, דער ליבאוויטשער רבי האט געהאט אן אנדערן צוגאנג צו א תפיסה ווי אונז, קודם כל אין די צייט פון סטאלין האט מען איינגעזעצט מענטשן תפיסה אומזינסט, היינט איז אויך דא, מען האט איינגעזעצט דא דעם וואס האט געהארגעט דעם יעקב לייזער, און מען האט געהארגעט דארטן דעם חזקל שמש. מען זעצט היינט אויך איין, אבער ס'איז נישט וואס אמאל מ'האט סתם אנגעכאפט יענעם און איינגעזעצט, און נאך א זאך, אמאל האט מען געהארגעט און געשלאגן אין די תפיסות, און היינט טוט מען נישט דאס, אררייט די שקצים צווישן זיך הארגענען זיך, און איינמאל האסטו געטאטשט א קינד ביסטו זיי ווערסטו זייער כפרה איד, אבער עניוועי דאס איז נישט די זאך, די זאך איז אז מ'דארף אלעס שוקל זיין וואס די רבי האט געמיינט און וואס ער האט נישט געמיינט. און למעשה, ס'האבן זיך אסאך זאכן געטוישט פון די צייט פונעם רעבן ביז היינט אויכעט, זעהסט דאך אמאל איז מען נישט ארויסגעקומען מיט וויקטימס, אמאל האט מען נישט געוויסט אז ס'געשעהט אזאלכע זאכן, כ'וועל נעמען א הנחה אז לובאוויטשער רבי האט אויך נישט געוויסט, הי דידנט נאו אז ס'געשעהט משכב זכר איבעראל, בשעת ער האט געקענט פירן דעם פארברענג דארט אויבן, אונטן אין די בית הכסא'ס האט געקענט זיין משכב זכר און הי דידנט איווען נאו אבאוט איט, סאו. איטס טשעינדזשינג טיימס ענד דאס איז איינע פון די זאכן וואס איז טשעינדזש די טיימס און אזא זאך טאר נישט ארויסקומען אין די צייטונגען און אין פאבליק אויך נישט ווייל די אלע וואס זענען אפגעפארן פון חבד גייען דאס נוצן יעצט און זיי גייען סוען די ארגענעזעישן וואס די רבי האט געגרינדעט און וויט די ליעסט רעספעקט דארף מען זיך טשעינדזשען אביסל כ'על עס זאגן פשוט זאלסט פארשטיין מיט א משל. אמאל איז בעדפארד עוועניו געווען א טו וועי, מען איז געפארן צום רעבן, עה, צו די פארברענג, ס'איז געווען א טו וועי, צו מען איז געפארן נעמען א דאלער, איז געווען א טו וועי, היינט איז עס א וואן וועי, וועל איך זאגן אז ווייל ביים רעבן האט מען געקענט פארן א טו וועי זאל מען גיין פארן יעצט טו וועי? נאו, איטס טשעינדזשינג טיימס, און ס'איז ליידער נתגלה געווארן אסאך קלון, אסאך שמוץ, און ס'איז גרויסע צרות. יעצט האב איך ענק געוואלט זאגן נאך א זאך, אין מאנסי שלאגט זיך ארום די עווערגרין סטאר, די נייע סטאר, און ס'דארטן דא סעילס זייער אסאך, ווער ס'האט א קאר, זאל גיין דארט איינקויפן, ס'איז דא זאכן וואס זענען צוויי דריי דאלער ביליגער פער אייטעם, און מ'קען זיך סטאקן אביסל, ס'איז יעצט א צייט מען זאל קענען אריינכאפן גרויסע זאכן, ס'איז דא די סטאר אין וועסלי הילס געט אסאך דיסקאונטס, ס'איז דא דער שלום מענדלאוויטש, ס'הייסט מאנסי גלאט מיין איך הייסט ער, ס'איז אנבעליוועבל וואס דארטן גייט פאר, ס'איז דא א אנדערע סטאר, כ'דענק נישט וויאזוי ס'הייסט, ר' הערשל וועבער'ס איידעם יודעלע זילבער, איך זעה ביי אים איז דא אזאלכע פרייזן וואס אן די סעיל איז עס ביליגער ווי אלע. יעצט איך בין נישט דא קיינעם צו עדווערטייזן, איך בין דא כלל ישראל זאל קענען איינקויפן גוט און ביליג, און איך וויל אויך זאגן פארן עולם, קאסקאו'ס, איך זעה לעצטנס ברוך השם דער עולם האט אויפגעפיקט צו גיין צו קאסקאו'ס, אלעס איז דארט זייער ביליג, בפרט ווער ס'וואוינט אין מאנסי האט א קאר, מ'דארף אנהייבן צו סעיוון געלט ווייל דער עולם אין וויליאמסבורג ריפט דיך אראפ, זיי נעמען אזאלכע געזאלצענע געגנב'עטע פרייזן. ס'שטייט אין פסוק וחי אחיך עמך מיט דיר, טאמער קענסטו אבער נישט לעבן איז עס אן אומגליק, דזשאסט ביקאוס ס'איז באקוועם און מ'דארף נישט האבן א קאר עס איינצוקויפן דאזענט מין אז זיי מעגן אראפריפן די פרייז, ס'איז דא אין בארא פארק צוויי פרוכט סטארס, די פארט העמילטאן און סיקסטי פיפט סטריט, ס'איז א זיכער פערציג פיפציג פראצענט ביליגער ווי דא אין וויליאמסבורג, סאו די אלע זאכן דארפט עטץ אנהייבן. צו טראכטן, נאובאדי וואריס פאר יו, יו העוו טו סטארט וואריאינג פאר יורסעלף. זיי געבן יעצט ארויס סעילס פאר פאטעיטא טשיפס, פינעף בעגס פאר עיטי ניין סענטס, זיי נעמען די קינדער צו דאווענען ראש השנה יום כיפור, צו מיטברענגען, קענסטו שפארן איין אסאך געלט. יעצט אזוי, די וואך גייט פרשת ניצבים וילך, מען ענדיגט שוין די תורה, איך וויל ענק נאכאמאל בעטן, זייער אסאך מענטשן האבן מיר געזאגט אז זיי האבן מיטגעהאלטן דאס יאר די גאנצע צייט מיט, צו מעביר זיין די סדרה האבן מורא'דיגע הנאה, עס האט אריינגעברענגט א קדושה אין שטוב, א אידישקייט אין שטוב, בעט איך דעם עולם מען זאל ווייטער אנהאלטן צום קומענדיגן יאר, און די וואס האבן נאך נישט געהאט א זכי' אנצוהייבן און צו ענדיגן, זאלן יעצט אנהייבן מיט אונז און זאלן ענדיגן, און מען זאל אנהייבן צו טון אביסל מער קאנסטראקטיוו צום נייעם יאר, און מען דארף אבאכט געבן אויף די הכשרים, נאר מען קען ליידער נישט אבאכט געבן, וואס זאל מען אבאכט געבן? איינער פארקויפט טרייפענע קאטשקעס און זיין ווייב פארקויפט צימעס א גוטן. אין ניומארט פארקויפט די ערווייזן, כ'האב אים געבעטן מ'זאל זיך נישט צולאזן, ווייל דער אייבישטער גייט זיך נוקם זיין אין ארץ ישראל, ס'שטייט יעצט פאר א וועלטס מלחמה, סיריע שיסט זיך צווישן זיך און זיי לויפן, און זיי בעטן אמעריקאנער הילף, אמעריקע האט שוין דארטן צוויי שיפן אויפן ים. און סיריע זאגט יעדעס מאל עטץ טוטס אונז אטאקירן פארט אריבער א מיסל אויף ארץ ישראל, איך זאג נאכאמאל ווער ס'האט דארט משפחה קודם זאלן זיי אהיים נעמען די קינדער ארויס פארן פון דארט קומטס דא אויף ראש השנה יום כיפור סוכות ס'גייט זיין בלוט אין אלע גאסן ס'שטייט ווען ס'קומט שנת השמיטה דעמאלטס קומט משיח ס'איז גרויסע צייטן און אזוי ווי ליידער מ'האט עס נישט אויסגענוצט ווי ס'דארף צו זיין מ'האט זיך געשלאגן מיט די אלע וואס האבן זיך געשלאגן קעגן פעדאפיילס דא און אין ארץ ישראל און מען האט פראבירט מאכן א געי מארטש אין ירושלים, יעצט וויל מען נעמען ישיבה בחורים אין מיליטער, די כשרות איז נישט קיין כשרות, שטעל דיר פאר ווי מען האלט, מען האט געכאפט יעצט א קאמפעני וואס זיי האבן געברענגט פון בראזיל טרייפע פלייש, זיי האבן עס אריינגעטראגן דורך דזשארדן, פון דזשארדן איז עס אריינגעפארן דורך די פאלעסטינער און ס'איז אנגעקומען אויף ירושלים, און פון ירושלים האט עס אריינגעשווערצט, פון ירושלים האט מען עס גענומען אן א פרידזשערעיטער טראק אפילו, מען האט עס אראפגעדרייווט פון ירושלים ביז תל אביב. און מ'האט אפגעשטעלט דעם טראק פאר ביקורת, מ'האט געטראפן אז ער האט פלייש פון בראזיל, זיבן הונדערט קילא, דאס איז פופצן הונדערט פונט, אז ס'איז צען דאלער א פונט, איז עס פופצן טויזנט דאלער, ס'לוינט זיך פאר פופצן טויזנט דאלער אריינצוברענגען פלייש מיט אזאלכע געדרייטע זאכן? ניין, ס'לוינט זיך נישט. עטס ווייסט די תירוץ? די תירוץ איז, ס'איז. א מיליאן און א ביליאן דאלער ביזנעס. די וואס דו האסט געכאפט דעם קליינעם שיפמענט דאס האסטו געכאפט. דו ווייסט וויפיל זיי פארן נאך יעצט וואס מען כאפט נישט און דאס עסט יעדער איינער. און די עדה האט דאס אקעי'ט פאר די עדה איז דאס גוט געווען. און עטס מיינטס אז דער אייבישטער גייט ענק ווייזן גרויסע ניסים? וואס ניסים העט ער ענק ווייזן? ער העט ענק אומברענגען אזוי ווי ער האט אומגעברענגט די אידן אין יוראפ און אזוי ווי ער האט אומגעברענגט אסאך מאל אידן וועגן טרייפע פלייש. די גרעסטע גזירות איז ארויס וועגן דעם. ר' נתן אדלער האט געזאגט, אויב דער חלף איז נישט אויסגעשארפט ווי עס דארף צו זיין איז ער א שווערד, און יעדע שטיקל נבילה וואס אידן עסן, נעמט עס נאך דעם צו דער אייבערשטער פון זיי נעמט זיי צו. ס'איז אנבעליוועבל, מען קען היינט גארנישט טראסטן, און וואס קען יעדער ווערן א בעל מכשיר אויף יעדע זאך? קען מען נישט ווערן, און דאס איז א גרויסע פראבלעם. דער מאגרעווער קען זיך אויפשטעלן און זאגן ברבים אין קרית יואל אז ס'איז נישט דא קיין כשר'ע סטראבערי, און נאכדעם געט ער א הכשר אויף די סטראבערי יאגורט און ער געט א הכשר אויף די אייזקרים, כ'האב עס געזאגט אויפן האטליין אפאר וואכן צוריק, זאגט מיר איינער כ'האב אים אפגעקאלט זאגט ער ניין היינט איז עס אנדערש ווייל היינט איז עס א ליקוואד ווייל מ'קאכט עס אויף, מילא עס אויפגעקאכט איז עס נישט שייך א בריה, ווייל א בריה איז אפילו באלף לא בטל אבער עס איז געקאכט איז עס צומאלן און צוקראכט, זאג איך אים ס'איז זייער פיין אבער ס'איז דאך אין מבטלין איסור לכתחילה, און נאכדעם זאל ער דאס ארויפשרייבן אויפן קען זאל וויסן דא איז דא ווערים. ווייל זיי זענען אויפגעקאכט ענד ענדזשוי יורסעלף, סא איך בין זיכער ס'מוז זיין מענטשן וואס האבן עס נישט טאטשן, און וואס מיינט עטס און דער אייבישטער העט דאס אלעס צוקוקן, פופצן הונדערט פונט, זיבן הונדערט קילא, געקומען דורך די אראבער פון בראזיל, וואטס גאואינג אן היער? ס'איז שוין ממש נישט צום גלייבן וואס ס'גייט פאר. יעצט זאל מיר גיין ווייטער, כ'האב ענק געזאגט אז מ'דארף אנהייבן זיך צו וואטשן דעם פאקעט בוק, ווייל קיינער איז נישט צו רייך. איך גיי אריין דא אינעם גויאישן פרוכט סטאר אויף העוועמייער סטריט, און איך זעה אז ס'איז דא צו קויפן א גאנצן פידעלע פון אפשר פופצן צוואנציג פיגס, קאסט עס טרי פיפטי. גיי איך אין אן אנדערן סטאר אין ווילימסבורג און איך וויל קויפן, איך זעה א סיין טו פיגס פאר א דאלער, האב איך געמיינט אז דאס איז צוויי. באקסעס, זיי האבן דארטן באקסעס, נעם איך עס, איך וויל עס קויפן, זאגט מיר יענער, ניין ניין ניין, איך מוז ציילן, צוויי פייגן קאסט א דאלער, ס'איז דאך א רציחה, פופציג צענט א פייג, ס'איז אנבעליוועבל, ראש השנה עסט מען פייגן, ווייל כלל כנסת ישראל איז צוגעגליכן צו א פייג, התאנה חנטה פגיה, פארוואס? זאגט דער מדרש, ווייל ס'בלייבט נישט קיין איין שטיק פסולת, אין יעדן פרוכט האסטו קערלעך, שאלעכץ, וואס דו קענסט נישט עסן, א פייג איז. אַזױ װי קענסט אַלעס עסן. און אין דעם איז צוגעגלײַכן ייִדישע קינדער צו פֿײַגן, װײַל גאַנץ כּלל-ישׂראל מיט אַ מאָל איז נישט דאָ דערין קײן פּסולת. יעדער האָט זיך זײַנע פּראָבלעמען, אָבער כּלל-ישׂראל מיט אַ מאָל האָט נישט קײן פּסולת. כּל פּנים, מע דאַרף װאַטשן, דער עולם איז גענע ריפּ יו אָף, װײַל ס'איז פֿאַר די ימים-טובֿים, יעדער נעמט אַדװענטידזש. ס'האָבן נישט געמאַכט קײן פּרנסה צװײ חדשים זומער, און דו דאַרפֿסט מאַכן זיכער, אַז דײַן באָדזשעט וועט זײַן גוט, װײַל דו דאַרפֿסט איצט אָנהײבן צו צאָלן שׂכר-לימוד, װען נישט װאַרפֿט מען אַרױס דײַנע קינדער. איז. זאלסטו זייער אכט געבן אויף וואס דו טוסט. יעצט, כ'האב געוואלט רעדן פון נאך א זאך, ס'האט מיר דערציילט איינער אז אין בארא פארק קריגט מען צוויי מאל א יאהר פאר ארעמע משפחות קריגן פעקלעך, פעמפערס און אזאלכע זאכן וואס קינדערלעך דארפן האבן יעדן טאג, קריגט מען אומזינסט אין בארא פארק, ס'איז דא אזאלכע וואוטשערס, כ'ווייס נישט ווי, ווער, וואס און ווען, אבער אזוי זאגן מיר מענטשן, אין וויליאמסבורג קריגט מען עס און ס'ווערט פארקויפט אין מענצער סטאר, דער זעלבער וועלטס גנב וואס ער האט אפגע'גנב'עט דארט. און די מעדיקעיר אפגעפראדעט מיט מיליאנער דאלער, מענצער גאלדבערגער, און איך קען מיך נישט אויס אין די זאכן, איך קען נישט זיין אינוואלווד אין יעדע זאך, אבער איך בעט דעם עולם אז מען זאל זיך אריינלייגן אין דעם, ווייל משה דוד נידערמאן מיט די פאר חברה וואס זיי מאכן א פארמעגן אויף דעם, דאס דארף מען אפסטאפן, איך ווייס דארט אין אברהם לאופער, די וואס אלע ווייסן פון. טרייפי, ער געט אויכעט פון סיטי הארוועסט, ער געט נישט זיין געלט און ער געט נישט דאס געשנארטע געלט, דאס געשנארטע געלט לייגט ער צו זיך אין טאש, ער ווערט אן עושר און מאכט חתונה די קינדער מיט דיר, ער האט גענומען ירושה פונעם טאטן וואס ער איז געווען א בעל צדקה און ער טוט ווייטער דאס זעלבע אבער ער לייגט עס אין טאש, וואס ער טוט מיט דעם געלט פון ווי ער קויפט די סחורה דאס איז סיטי הארוועסט, דאס קען יעדער באקומען, איך האב געוואלט וויסן. פארוואס קען מען דאס א גאנץ יאר נישט באקומען? איך בין זיכער מען קען באקומען, איך בין זיכער מען גנב'עט. ס'איז דא די גרויסע צדקה ארגענעזעישאן האט יעצט געכאפט אז די דירעקטער דערפון האט געגנב'עט מיליאנען, געשיקט אויף אומאן האט ער געשיקט, אומאן פעלט אויס אסאך צו עסן, די אלע ליידיגייערס וואס זיי קומען עסן דארט, די ערנסטע מענטשן נעמען זיך מיט, זיי טראסטן נישט די אומאנער קאך, קומען די אלע ליידיגייערס און זיי זענען די וואס פאר זיי מוז מען געבן דאס געלט, איז געגאנגען דער מעט קאונסעל און האט געגנב'עט דאס געלט און האט עס געשיקט. דארט, ס'איז אנבעליוועבל וואס מען טוט מיט כלל ישראל. יעצט האב איך געוואלט נאך א זאך רעדן, זייער וויכטיג, איר ווייסט דאך ס'איז דא היינט די געי מערידזש, ס'האבן חתונה זכרים מיט זכרים, כ'העט געוואלט זייער שטארק וויסן צו בוני עולם גייט געבן צושטייער אז זיי זאלן קענען האבן קינדער, כ'מיין בוני עולם שנארט דאך געלט אז מען זאל קענען מאכן קינדער אויף די וועלט, אראפברענגען ממזרים מיט אלע מיני זאכן, סאו די שאלה איז צו בוני עולם געט צו דעם אויך צושטייער. אז ס'וועט זיין א קאפל זאלן חתונה האבן א זכר מיט א זכר, אדער א קאפל א נקבה מיט א נקבה, דא האסטו למשל אזוי ווי מיסיס קווין האט חתונה געהאט מיט איר ווייב מיט הער ווייף שי קאלס הער די אנדערע מיסיס קווין, דאס דארף מען וויסן, אפשר דארף בוני עולם זיי געבן אפאר טאלער, בוני עולם ומחריביו, און וואנס אפאן ע טיים באם, יא אזוי זעהט ליידער אויס די וועלט. ווי ס'פעלט אויס געלט פאר אן ארעמאן איז נישט דא, און אויף אלע שטותים מיט גניבה גזילה איז דא. שמידל קומט צו רעיזן צוואנציג מיליאן דאלער, א לאולייף א גארנישט, צוואנציג מיליאן דאלער, רבותי אמעריקע איז באנקראט, קיינער האט היינט נישט קיין געלט, ס'איז דא אפאר גבירים לעזער קעסטנבוים ווייל אים געט נאך דער בעל דבר געלט, ער זאל קענען ברוך מרדכי'ן ארויסבעילן דער חזיר זאל זיך קענען דרייען אין די גאס, און נאכדעם וועט ער עס אים אלעס צונעמען. וואטש ענד סי, וואטש ענד סי, לעיזער גייט אראפ אזוי ווי די טייטאניק איז אראפגעגאנגען, ווייל ער פיינענצירט יעדן מניוול, דעם מורה מורינו הרב מניוול. לעיזער אונז געמער דיר א ברכה, זאלסטו אראפגיין, נישט דו, דו זאלסט זיין געזונט, דיין פארמעגן זאל אראפגיין אזוי ווי די טייטאניק. ווייל דו האסט געפיינענצירט אלע חזירים, האט געמאכט לעילוי נשמת זיין מאמען א זאל, פראפאגאנדע פאר זאליקל, איינער וויל דארט חתונה מאכן זאגט מען נחום ראזנבערג טאר נישט אריינקומען, פארשטייסט? דו טוה ווייטער וואס דו טוסט און נאכדעם וועסטו זען ווי דו וועסט אויסזען, עניוועי, אונז האמער היינט נישט קיין געלט, דער עולם האט נישט קיין געלט, צוואנציג מיליאן דאלער פאר אונז וואלט געווען זייער גוט אז מען זאל בויען א שטעטל, כ'האב ענק שוין געזאגט, א שטאט וואס ס'איז דא מענטשן. ס'איז שוין דארט דא מענטשן, דארט זאלט עטס ענק באזעצן. איך האב געקויפט מיין הויז אין טעקסעס, כ'האב עס שוין יעצט פארקויפט, כ'האב ענק געזאגט איך בין אויס טעקסעסער רב, כ'וויל אפילו נישט שרייבן מלפנים אב בית דין טעקסעס, די חברה האבן זיך אזוי מיעס אוועקגעריקט יעצט, ס'טוט זיך דארטן, מ'הארגעט זיך ארום, זיי טענה'ן יעצט אז מ'זאל מאכן זיכער אז אזוי ווי געי איז היינט א וועי אוו לייף זאל מען מעגן יעדעס קינד טאטשן, און ס'. טוט זיך, זיי האבן געהאט יעצט א מיטינג, זיי האבן מיר געשריבן א טעקסט, זיי האבן געהאט א מיטינג, ס'איז געווען איינער וואס ער איז א סורווייווער פון איראק, א באמבע איז אין אים אריינגעפלויגן, ס'האט אים אפגעהאקט א פיס, מ'זעט ווי ער קומט מיטן פיס אפגעהאקט, און ער זאגט, גאד לאווד מי ווען איי וואז' אין איראק, אינסטעד אוו לעטינג מי בליד טו דעט, הי סעיוו'ד מיי לייף, און יעצט וויל ער זאגן. אז מען דארף מאכן זיכער אז יעדער משכב זכר'ניק זאל קענען טאטשן קינדער, און יעדער האט אים געבאאט, אמעריקע צו באאן אויף איינער וואס איז א מענטש וואס ער איז געפאלן אינמיטן א מלחמה איז זייער נישט קיין שיינע זאך, מען טוט דאס נישט, מען געבט אפ כבוד, בקיצור דא האט יעדער געבאאט און דער עולם האט זיך גענומען פעסט מלחמה צו האלטן. נישט זיין אזא זאך אז מען טאטשן קינדער, נאו סאטש ענימעל, זיי האבן געשריגן מען וועט עס נישט צולאזן, סא דער גוי אין טעקסעס פארשטייט שוין אז מען טאר נישט, אבער אינז ברוך מרדכי מעג גיין אין די גאס, ער זאל כאפן וועמען ער וויל, די אינז פארשטיי מיר נאך נישט, אינז פארשטיי מיר אז ישי כץ מעג זיך דרייען אין די גאס, אינז פארשטיי מיר אז זלמן לייב פיליפ'ס ברידער מנשה מעג זיך דרייען אין די גאס, זלמן לייב פיליפ האט יעצט געזאגט א דרשה, האט ער געפלאמט פייער, כ'האב מורא פארן אייבערשטנ'ס צארן, פונעם פסוק והיה מחניך קדוש, זלמן לייב, ס'איז א פאני זאך האסט פלוצלינג מורא באקומען וואס וואס מ'האט אפגעטון דא אין אלע יארן אין ווילימסבורג און וואס נחמיה וועבערמאן האט אפגעטון, פאר דעם אלעם האסטו נישט מורא געהאט, וואס דו האסט מורא יעצט פארן צארן פונעם אייבערשטן, הא? פארוואס ווייל ס'איז אלול אז דו גייסט זאגן אבל אנחנו ואבותינו. חטאנו, דו ווייסט וועמען דו דארפסט אינזין האבן? יא, דו קענסט זאגן אבותינו ואבות אבותינו, דו לץ וואס דו ביסט, דו האסט מורא פאר עפעס? קיינער האט נישט געוואלט קוקן דיין וועג, איז געקומען הרב וואזנער און ער האט דיר געגעבן א היתר הוראה, שרייסט אפאר יאר, א יאר צוויי צוריק האסטו געשריגן אין בית מדרש ווייל הרב וואזנער האט עפעס אנדערש געזאגט ווי אזוי דו טראכסט, ער איז אן אפיקורס, פיקורס, האסט צוריסן זיין כתב הוראה, דאס נישט וואר? ער איז אפיקורס, דו האסט מורא פארן אייבערשטן. וואס צארן האסטו מורא? האהאהא דו האסט מורא אז מנשה פיליפ זאל זיך נישט דרייען אין א בית הוראה ווייל ער איז נישט באגלייבט נישט אויף פסק'ענען שאלות? עס קומט זיך אלס סייעתא דשמיא, וואס איז זיין סייעתא דשמיא? אז ער האט אין שאפראן מטמא געווען קינדער און מ'האט אים ארויסגעווארפן אינמיטן לערנען? דאס איז זיין סייעתא דשמיא? ס'איז א נייע סייעתא דשמיא! אמאל האט מען געשריגן יעדער איינער איז אן אפיקורס, נאר איך נישט ווייל איך האב סייעתא דשמיא. היינט ביסטו דער זעלבער נואף ווי יענער איז אן אפיקורס. שרייט מען ווייטער איך האב דעם סייעתא דשמיא. וואס איז דער סייעתא דשמיא? ווער האט דיר פארקויפט אז דו האסט מער סייעתא דשמיא פון א צווייטן? ווער האט ענק דאס אלעס די באלאני פארקויפט? סייעתא דשמיא האט ער? עטס האטס געהאט א געווער, עטס האטס גענוצט אונזער הייליגן רעבן פאר ענקער שייגעץ שטיק. און עס האט זיך געעפנט דא א גרויסע ארגענעזעישן צו נאכקוקן כשרות און געגאנגען ביינאכט אין די. קאמפעניס וואס זיי פארקויפן בעסקעטס מיט אנדערע, זיי פארקויפן קענדיס מיט זאכן, האבן זיי געטראפן רעפערס, האט אראפגעריסן די אוטסייד רעפערס, ס'איז געווען אלעס נבילות און טריפות, אלעס אויף די וועלט וואס איז נאר געווען האט מען געטון, ס'איז געווען דא איינער וואס האט געהאט א בעיקערי וואס האט פארקויפט טרייפענע אייער, אייער וואס א שאלה אז ס'איז נבילות, עטס האטס געהאט די פאוער, מ'האט. אלעס מ'האט אריינגעשלעפט ביי די מעשה פון די ארגענעזעישאן וואס האט זיך געגרינדעט נאכצוקוקן כשרות האט מען אריינגעשלעפט צום רעבין דעם אלטן דעברעצינער רב און מ'האט אנגעדרייט דעם רעבין ווי א זייגער און אין די יארן האט מען דאך אים שוין געקענט נעבעך אנדרייען ער איז דאך שוין געווען נאכן סטראוק האט ער געזאגט דעברעצינער רב איר חבר'ט דאך מיט אזאלעכע שקצים דעברעצינער רב איז אנטלאפן דערפון מ'האט גענוצט דעם רעבין אויף אלע עבירות. ווען ס'איז געווען די פרשה פון די מעשה, די רבי האט שוין נישט געלעבט דעמאלט, ווען ס'איז געווען די פרשה פון די אייער, האט מען גערודפ'ט די סאטמארע דיינים, ווער ס'וועט רעדן מ'וועט ארויסווארפן, מ'וועט, מ'וועט. עטס האטס נישט סייעתא דשמיא, עטס זענטס גרויסע פארכטיגע מענטשן וואס מ'האט פאר ענק מורא ווייל עטס קענטס הרג'נען אויך. עטס האטס נישט קיין פראבלעם צו הארגענען? משה רייניצער האט אינדערהיים געהארגעט אין סאטמאר, מ'האט דא געהארגעט וועם מ'האט געוואלט, דעברעצינער רב האט מיר פארציילט ער איז געגאנגען מיט א טראק פון כשרות און ער איז געזעסן דערין מאכן זיכער מ'דעליווערט עס פון די שעכט שטיבל, האט מען נאכגעשאסן דעם טראק פיר קוילן, און מ'האט געזאגט דעם דעברעצינער רב אז איר'ט נישט ארויסגיין פון דעם וועט מען אייך נאכשיסן, סאו מ'האט ארויסגעווארפן דעברעצינער רב, מ'האט ארויסגעווארפן צעהלימער רב, מ'האט ארויסגעווארפן. יעדן רב פון די הכשר. וואס איז געבליבן? היינט איז נישט דא קיין כשרות, מען שעכט טרייפענע קאטשקעס, און דער זלמן לייב קוקט נישט צו מ'איז א גידען. די מלחמה האט געברענגט אז מ'זאל נישט האבן א טראפ שטיקל כשר'ס, און מ'האט אלעס אויסגענוצט דעם הייליגן אלטן רבי'ן דעם דברי יואל. דאס איז וואס עטס זענטס, נישט קיין סייעתא דשמיא, שלאגן. יעצט אזוי ווי סאטמאר האט זיך צושלאגן צווישן זיך און זענען ביידע געלערנטע רוצחים, הרג'ן זיי זיך ארום, דער זעצט איין דעם, דער מסר'ט יענעם, דער אהער, דער אהין, און פארטיג. נאר ווי האט אהרן געזאגט? אהרן האט געזאגט דאס בעסטע ווארט, אין די זאכן זעמער אונז אינאיינעם. ארבעטן אז מען זאל נישט קענען און מען זאל נישט אפשטעלן דעם זנות, ארבעט מען אונז אינאיינעם. אונז זעמער קעגן די אלע וואס זיי שלאגן זיך מיט די פעדאפיילס. אזוי האט ער געזאגט. האט ער געהייסן. זיין זון דעם חזר מענדעלע טייטלבוים וואס ער גייט וויינען טויזענטער מענטשן און זאגן א דרשה ראש השנה און יום כיפור, דעם חזר גייט מען ארויף שטעלן און ער גייט מעורר זיין בתשובה, און דער חזר איז געגאנגען און ער האט אונטערגעשריבן, כאטשיג ער האט אונטערגעשריבן מיט מענטשן וואס זיין טאטע. זיי האבן זיין טאטן אין דער ערד געלייגט. פארוואס? ווייל אין די זאכן ארבעט מיר אינאיינעם. ס'איז א הערליכע זאך וויאזוי עטס ארבעט. אבער נישט קיין סייעתא דשמיא, קיינמאל נישט געווען.
רציחה? אלע יארן וואס אונז געדענקן, מ'האט יעדן אומגעברענגט און מען געבליבן אליין און מ'האט געקענט אלעס פארקויפן נבילות, טרייף. א איד וואס מיל מארט. וויינשטאק, ער האט דארט אין זיין שותף די אלע מענטשן, וואלסטו נישט אינאמת'ן געדארפט טרינקען ביי זיי א גלעזל קאלט וואסער? היינט זענען זיי די פאבריצירערס פון אידישע פלייש, מיינט נישט אז אהרן האט אין טעקסעס עפעס, אהרן איז א סוב קאנטרעקטער פאר אהרן וויינשטאק, אהרן האט גארנישט, וואס אהרן וויינשטאק זאגט גייט, נאר אהרן האט געפוילט אז מען זאל די בהמה איבערדרייען, דאס אלעס. סא עניוועי, ס'איז א מורא'דיגע שאנדע, ס'איז א מורא'דיגע בזיון, אמעריקע זאל אזוי אויסזעהן, ס'איז א מורא'דיגע שאנדע אז אין די פרייע וועלט זאל מען היינט אזוי אויסזעהן, זעהט דאך אויס ממש ווי לעקיש ליצנות, אינדערהיים האבן אידן געהאט מער כשר, יעצט למשל מען לאזט נישט אין פוילן שעכטן פלייש, די איי דארט פלייש? שאוער, מען קויפט אן איבעראל ווי די רבנות שעכט, מען קויפט אן, דאס ווארט הונגעריג ס'זאל נישט זיין פלייש דאס וועט נישט זיין, נאר א שאלה צו ס'איז כשר פלייש צו טרייף. דאס אלעס וואס ס'טוט זיך דא, מ'האלט אין איין געוואויר ווערן ווי מ'האט אריינגעברענגט טרייפות און נאך טרייפות און נאך טרייפות. און לאמיר אמת'דיג פארשטיין, א איד גייט צו צום יום הדין, דו קלערסט טאקע אז דו גייסט זאגן פארן אייבערשטן א מעשה, רבונו של עולם דו ווייסט איך האב באצאלט פאר כשר אסאך געלט דערפון, דו ווייסט דאס, סאו וואס ווילסטו פון מיר? גיי צום רב, ווייסט וואס דער רבונו של עולם וועט דיך פרעגן? דו האסט א ביזנעס, האסט מורא זאלסט נישט פארלירן געלט, ביסטו אויך געגאנגען צו דעם רב פרעגן אן עצה? דארט נישט, ווייל דו טראסט אים נישט. נישט דו האלטסט אז ער פארשטייט, און נישט דו האלטסט אז ער האט דיך נישט אויסכאפט, סאו פארוואס דאס כשר'ע פלייש איז ווייניגער ווי אן עצה פאר דיר אין ביזנעס? די תירוץ איז ווייל פלייש ווילסטו פרעסן, יו דאנט וואנט טו מעיק פיס אוו מיינד אז ס'איז א פראבלעם, און אזוי מיט אלע אנדערע הכשרים, און ווען ס'קומט צו דיינס א ביזנעס איז דיין פאקעט בוק דארט ווילסטו נישט פארלירן דיין געלט, סאו לאמיך דיר עפעס זאגן, ס'דא א ווארט פון אברהם לינקאלן, יו קען פול סאם פיפל אלל די טיים ענד יו קען פול אלל פיפל סאם טיים, באט יו קענט פול אלל פיפל אלל די טיים. איך וויל צולייגן, יו קען פול סאם פיפל אלל די טיים, אלל פיפל סאם טיים, באט דו קענסט נישט מאכן חוזק און לצנות פונעם הייליגן באשעפער. דאונט טינק דו'סט קומען מיט תירוצים ווייל כ'האב באצאלט געלט פאר כשרות, מ'האט אזויפיל שוין צאמגערעדט אויף די אלע רב המכשירים אז ס'שוין נישט שייך צו זאגן אפילו אז ער האט נאך א חזקת נאמנות און א חזקת כשרות. עניוועי. לאמיר זיך צוזאמען נעמען און וויסן מען דארף פראטעקטן די טשילדרען, און איך זאג נאכאמאל די אלע קינדער וואס מען נעמט זיי נישט אן זאלן נעמען א באס מ'עט פארן אינאיינעם אויף אלבעני און מ'עט דערציילן וועלעכע ישיבות ס'נעמען נישט אן, און איך וויל בעטן נאך א זאך פאר די טאטעס וואס שיקן די קינדער אין ישיבות, די גאווערמענט גייט הייסן אז מען מוז לערנען ענגליש, מעט מיט אלעם, מאך זיכער אז דיין זון גייט אין א ישיבה וואס מען לערנט די אלע זאכן און אין א תלמוד תורה ווייל עווענטשעלי וועט ער מוזן קענען די אלע זאכן און בעסיקלי די ישיבות גייען צונעמען די געלט אויף דיין זון'ס נאמען אזוי ווי מען טוהט מיט די קאלעדזש פראגרעמס און ווען ער וועט וועלן גיין לערנען א פאך וועט מען זאגן איטס לאנג עקזאסטעד ווען ישיבה סקווער מיט אנדערע האבן געהאט מענטשן איבער די גאנצע וועלט יעדע ישיבה האט עס היינט און מוזט אונטערשרייבן דיין נאמען און נאכדעם גנב'ן זיי אויף דיין נאמען גרויס געלט זעקס זיבן טויזנט דאלער א סיזען, דו קריגסט גארנישט פון דעם, סקווער פלעגט עפעס יא צוריק געבן אפאר הונדערט דאלער, און נאכדעם ביסטו עקזאסטעד, דו ביסט גארנישט ווערד, דו האסט אפילו נישט קיין עדיוקעישן, פלאס וואס דיין טאטע באצאלט שכר לימוד, לאמיר נישט לאזן די ראש ישיבות מער טון די אלע שייגעץ שטיק, אונז זעמער אין טשארדזש, נישט די ראש ישיבות, און נאכדעם עס גייט יעצט קומען די פריימעריס גראד נאך ראש השנה, זאל מען וויסן אז דו וואוטסט פאר א קענדידעיט, וואס ער איז אינוואלווד אין געי, ער איז פראו געי, איז עס פונקט ווי דו טוסט עס, פונקט ווי דו טוסט געי. איך וויל ענק זאגן, ווער ס'געדענקט אונזער הייליגן רעבן מיט זיין שיטה, פארוואס טאר מען נישט גיין אין ארץ ישראל צו די בחירות? די כנסת האט טאקע געמאכט תקציבים, גרויס געלט פאר ישיבות, פאר תלמוד תורה'ס, דער בעלזער רבי האט געבויעט דעם בית המקדש השלישי ווייל ער האט איינגעשטעלט אין כנסת, מען האט אים גוט, אפגע'גנב'עט גרויס געלט פאר אים, ווען נישט וואלט ער קיינמאל אזא שול נישט געבויעט, סאו פארוואס האט דער רבי געזאגט מען טאר נישט גיין? אין א כנסת און מען טאר נישט וואוטען פאר א חבר הכנסת? וואס איז ראנג? דער רבי האט געטענה'ט ס'איז מרידה בכבוד שמים, און אז דו שטעלסט אריין א קאנדידאט דארט איז עס אזוי ווי דו זיצט דארט, אלע עבירות וואס ער טוט איז אזוי ווי דו טוסט, צרה וואס מען האט אבער דאס אלעס פארגעסן איז ווייל דער עולם האט נישט קיין שיעורים אינעם הייליגן רבינ'ס ספרים, ווייל ס'דאכט זיך ענק צו אז היינט איז דער הייליגער רבי אהרן און זלמן לייב, אהרן געבט ענק גענוג פלייש צו עסן און זלמן לייב שיקט ארום די בית רחל מיידלעך פאר זונות. ניין ניין נישט דאס האט דער רבי געהאלטן באט עניוועי. די זעלבע הלכה עפלייס צו אונז אויך, מען קען נישט אריינשטעלן ביי אונז אין קיין שום אפיס א מענטש וואס ער איז קעגן די תורה מיט משכב זכר צי כדומה, ער האלט אז מען זאל עס טון, מען זאל עס ליגעלייזן, ווייל מיט דעם וואס יענער טוט עס ליגעלייזן איז אזוי ווי דו האסט עס אים געמאכט טון אזוי ווי דו ביסט א שותף דערין, ס'איז די זעלבע סברה, רעד זיך נישט איין ווייל יענץ אין ארץ ישראל און ס'איז ציונים איז אין אמעריקע איז אלעס היתר ורצועה, יא איף יו טינק דעט וועי יו טינקינג ראנג און רעד זיך נישט אזוי איין און מ'טאר עס נישט טוהן על פי הלכה און טאמער דו מעגסט עס טוהן דא מעג דער איד אין ארץ ישראל אויכעט גיין צו די בחירות ווייל ער קריגט אויכעט עפעס פאר דעם זיי קריגן גרויס געלט הגם היינט קריגן זיי שוין גארנישט ווייל די ס'קריגט מיך חברה האבן אנגעדרייט אזא מין שנאה קעגן די פרומע אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן גייט צושניידן אלע תקציבים צי מ'וועט זיי נעמען אין מיליטער צי נישט איז אירעלעווענט די מדינה מאכט א גרויסע טעות אַז זײ נעמען זײ אין מיליטער. ס'איז געװען קײזער פֿראַנץ יוזעף, זײער ליב געהאַט ייִדן, קומען בעטן מע זאָל נישט גײן אין מיליטער, זאָגט ער, דאָס קען איך נישט נאָכגעבן, װײַל דאָס האָט צו טאָן מיט אַן אַרמײ. מ'האָט גענומען אין מיליטער, מע האָט זײ געזאָגט מ'עט זײ געבן צו עסן כּשר, מ'עט זײ לאָזן לײגן תּפֿילין. אײן זאַך װאָס האָט ער דאָ פֿאַרגעסן, די הכנות פֿאַרן דאַװענען האָט געדױערט דרײַ שעה. קען אײנער אַרײַן מיט חבֿרה? זײ זיצן אין טױלעט דרײַ שעה, דאָס שיק אַהײם, דאָס איז נישט קײן מיליטער סקלאַוון. ער כאַפּט נישט אַז די פֿרומערע זיצן דאָרטן הכנות דרײַ שעה, דו האָסט פֿון אים גאָרנישט. אָבער אײן זאַך, זײ גײען אין קאָפּ. די בודזשעט ניק מ'האט שוין געקאט יעדע יאר האט מען געקאט מ'האלט שוין היינט ביי גארנישט אמאל פלעגט א אינגערמאן וואס האט געהאט צוויי דריי קינדער האבן צוועלף פערצן הונדערט דאלער א חודש קינדער געלט מיט אנדערע זאכן סאו היינט האט מען שוין גארנישט אויך נישט פון אבער אפילו ווען מ'האט געהאט האט מען נישט געטארט גיין אזוי האט אונז דער רבי געלערנט ווייל ס'איז כח הפועל בנפעל אזוי ווי דו טוסט די זאך דו וועסט כאפן שלעק אז דו ביסט געווען א משכב זכר'ניק און דאס האסטו קיינמאל נישט געטון פארוואס ווייל דו האסט געוויילט אזא קאנדידאט די זעלבע גייט דא זיין אין אמעריקע יעצט איי ס'איז נישט דא איינער וואס ער פארשטייט עס גראד, דאס איז ענקער פראבלעם ווייל דא קריגט עטס געלט ווילט עטס נישט פארשטיין גראד, ארץ ישראל'דיגע האבן אויך נישט געוואלט פארשטיין גראד דעם רבי'ן ווייל זיי האבן געמאכט גרויס געלט, שוין יעצט לאמיר ענדיגן דעם וואכעדיגן שיעור, דא נאך א שיעור אויכעט וועגן פאר ראש השנה זיך צוצוגרייטן, און האטס אלע כתיבה וחתימה טובה, און א גוט געבענטשט פרייליך יאר, כל טוב.